השלמת פרשת מקץ, מען האלט קאפיטל מ א, פסוק נ"ג, ותכלינה עס האבן זיך געענדיגט שבע שני השבע אשר היו בארץ מצרים, די זיבן יארן פון זעט וואס איז געוועזן אין די לאנד מצרים, פסוק נ"ד, ותחלינה עס האבן זיך אנגעהויבן שבע שני הרעב לבוא, עס האט אנגעהויבן צו קומען די זיבן הונגער יארן, כאשר אמר יוסף אזוי ווי יוסף האט געזאגט, דער רמבן זאגט פריער אין די סדרה אז ביי די זיבן זאטע יארן האט מען נישט אנערקענט אז דאס האט צו טון מיט יוסף, מצרים איז דאך געוועזן כגן השם, ס'איז אייביג געווען פיינע יארן דארטן, אבער יעצט ווען ס'האט אנגעהויבן קומען א הונגער דעמאלטס האט מען איינגעזען אז דאס האט צו טון מיט די חלום פון פרעה וואס יוסף האט פותר געווען אז ס'וועט קומען זיבן זאטע יארן, און נאך דעם זיבן הונגער יאר, ווי דער אור החיים הקדוש זאגט, פון דעם טויש וואס איז אריבער געגאנגען נאך די זיבן זאטע יארן צו א הונגער, פון דעם האט מען אנערקענט אז דאס האט צו טון מיט יוסף'ן, נאך א פשט זאגט דער אור החיים הקדוש אז כאטשיג ס'איז געווען ביז יעצט זיבן זאטע יארן, ווי אזוי קען פון איין מינוט אויפן צווייטן ווערן א הונגער? אבער כאשר אמר יוסף, פונקט ווי יוסף האט געזאגט ביים פותר זיין, אז ס'וועט זיין אזא מצב אז מען וועט גלייך שפירן דעם הונגער, מען וועט עסן, מען וועט נישט זאט ווערן וכדומה, אזוי איז טאקע געוועזן, ויהי רעב בכל הארצות, עס איז געווען א הונגער אין אלע לענדער, דער רמבן לערנט אז עס איז געווען נאר אין די לענדער נאנט צו מצרים ארום און ארום, ובכל ארץ מצרים היה לחם, און אין גאנץ לאנד מצרים איז געווען ברויט, יוסף האט דאך געהאט די אלע תבואה וואס מען האט צוזאמגעזאמלט פון די זיבן זאטע יארן, אויסגעלייגט אין אלע געגנטער, יעדע. פלאץ האט זיך געהאט די תבואה וואס איז געוואקסן דארטן, ממילא איז געווען איבעראל גענוג צו עסן. פסוק נ ה, ותרעב כל ארץ מצרים, פלוצלינג איז אבער געווארן הונגעריג די גאנצע לאנד מצרים, ווייל זייער תבואה וואס זיי האבן זיך אליין צאמגעזאמלט זאגט רשי זענען געווארן פארשימלט, און אויך די תבואה וואס מען האט געהאט צאמגעזאמלט האט זייער שנעל אנגעהויבן אויסגיין, ווייל די הונגער איז דאך געווען אין אלע לענדער ארום און ארום, ממילא זענען זיי אלע געקומען קויפן פון מצרים, האט אנגעהויבן זייער שנעל אויסגיין, און מען האט אנגעהויבן שפירן דעם הונגער אין מצרים, ויצעק העם אל פרעה ללחם, דאס פאלק איז געקומען שרייען צו פרעה זיי דארפן ברויט, ויאמר פרעה לכל מצרים, האט פרעה געזאגט פאר אלע מצריים לכו אל יוסף, גייט צו יוסף'ן, אשר יאמר לכם תעשו, וואס ער זאגט ענק, דאס זאלט עטס טון. זאגט רשי ותרעב כל ארץ מצרים שהרקיבה תבואתם שאצרו, באמת האבן זיי אליין צאמגעזאמלט גענוג תבואה, זיי האבן דאך געוואוסט פון פאראויס אז ס'קומט קודם זאטע יארן און נאכדעם הונגער יארן, אבער ס'אלעס פארדארבן געווארן חוץ משל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו, לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו, יוסף האט געזאגט זיי זאלן זיך מל'ן, און דאס מרומז אין דעם אשר יאמר לכם תעשו, אמירה, טרעפט מען ביי די ברית מילה, שש אנכי על אמרתך, די מצוה פון מילה איז געגעבן געווארן מיט אן אמירה, וכשבאו אצל פרעה ואומרים כך הוא אומר לנו, ווען זיי זענען געקומען אויסזאגן פאר פרעה אז יוסף הייסט זיי מל'ן, אמר להם, עטס זענט זיך אליין שולדיג, למה לא צברתם בר, פארוואס האט עטס נישט אליין איינגעזאמלט תבואה, והלא הכריז לכם, ער האט דאך ענק אויסגערופן פון פאראויס ששני הרעב באים אז ס'קומען די הונגער יארן. אמרו לו, זיי האבן געזאגט, אספנו הרבה, אונז האמיר יא געזאמלט אסאך והרקיבה, ס'איז נאר געווארן פארוועלקט, פארשימלט. אמר להם אם כן אויב אזוי, כל אשר יאמר לכם תעשו, עטס מוזט טון אלעס וואס ער זאגט, ווייל הרי גזר על התבואה והרקיבה, זעהסט דאך אז ער האט גוזר געווען אויף די תבואה און ס'איז געווארן פארשימלט, מה אם יגזור עלינו ונמות, וואס וועסטו טון טאמער ער וועט גוזר זיין אויף אונז אז אונז זאל מיר שטארבן, לאמיר בעסער אים אויספאלגן וואס ער הייסט טון. פסוק נ ו, והרעב היה על כל פני הארץ, די הונגער איז געווען אויף די גאנצע לאנד, און ווי רש י זאגט, אויף די פני, די חשוב'ע מענטשן פונעם לאנד, אפילו די עשירים, האבן אנגעהויבן שפירן דעם הונגער, ויפתח יוסף את כל אשר בהם, יוסף האט געעפנט די אלע אוצרות וואס איז געווען אין זיי תבואה, פארוואס האט ער גלייך געעפנט אלע אוצרות, זאגט דער אור החיים הקדוש, ער האט געוואלט זען וועלכע. דארף מען שנעלער אויסנוצן וועלכע וועט זיך נישט האלטן אזוי פריש, אדער ער האט געוואלט אז יעדע געגנט זאל האבן זייער נאנט צו זיך א אוצר פון תבואה, כדי מען זאל נישט דארפן גיין פון איין פלאץ צום צווייטן, יעדער איינער זאל זיך קענען פארלאזן אויף די אוצר וואס איז נעבן אים, ס'זאל זיין פת בסלו. אויך זאגט ער, די עיקר פראבלעם פון א הונגער איז ווען מען הייבט אן מיט די אויגן אנערקענען אז ס'איז נישט דא, און דעמאלטס שפירט זיך א שטארקע הונגער, וויפיל מען עסט ווערט מען נישט זאט. האט ער געוואלט אז דער אויג זאל זיין זאט, האט ער געעפנט אלע אוצרות אין אלע געגנטער יעדער איינער זאל זען אז ס'איז דא גענוג און נאך, און אזוי וועט מען זיין רואיג, און מען וועט זאט ווערן פון דאס וואס מען עסט. וישבור למצרים, ער האט פארקויפט פאר די מצריים, ויחזק הרעב בארץ מצרים, אבער די הונגער האט זיך ווייטער געשטארקט אינעם לאנד מצרים, וויפיל זיי האבן געגעסן זענען זיי נישט געהעריג זאט געווארן. זאגט רש י על כל פני הארץ, מי הם פני הארץ? ס'שטייט דאך נישט אין פסוק על פני כל הארץ אזוי ווי ס'וואלט געדארפט שטיין ווען ס'מיינט פשוט די גאנצע לאנד, נאר אויף די גאנצע פני הארץ, ווער זענען די פני? אלו העשירים, וואס יעדער קוקט זיי ארויף. את כל אשר בהם, דאס איז א מקרא קצר, כתרגומו די בהון עיבורא, אזוי ווי די תרגום לייגט אריין, אשר בהם וואס איז דא אין זיי תבואה, וישבור למצרים, שבר איז א לשון מכר ולשון קנין הוא פארקויפן און קויפן ווערט אנגערופן מיט דעם לשון, כאן משמש לשון מכר, דא מיינט עס ער האט פארקויפט, און שברו לנו מעט אוכל וואס שטייט שפעטער איז א לשון קנין. ואל תאמר אינו כי אם בתבואה, זאג נישט אז די לשון טרעפט מען נאר ביי תבואה, שאף ביין וחלב מצינו, מען טרעפט עס ביי וויין און מילך אויך, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. פסוק נ"ז. וכל הארץ, די גאנצע לאנד, באו מצרימה וואס זענען געקומען צו די הויפט שטאט פון מצרים, לשבור צו קויפן, אל יוסף זענען געקומען צו יוספ'ן איינהאנדלען זיך תבואה. אזוי איז איין פשט, אנדערע לערנען, וכל הארץ, פון די גאנצע וועלט, פון אלע ארומיגע לענדער זענען זיי געקומען קיין מצרים צו יוספ'ן קויפן, כי חזק הרעב בכל הארץ, ווייל ס'האט זיך געשטארקט די הונגער אינעם גאנצן לאנד, אדער אין די גאנצע וועלט ארום און ארום.

אוצרות איבעראל, האט אבער יוסף איינגעפירט אז יעדער איינער זאל דארפן אדורכגיין זיין האנט, ער האט דאך געוואלט אז ווען די ברידער וועלן קומען זאלן זיי צו אים דארפן צוקומען, ער האט געוואלט ס'זאל מקוים ווערן דער חלום אז זיי וועלן זיך אלע בוקן פאר אים, און ער האט געוואוסט פון פאראויס אז זיי גייען קומען, אזוי איז געווען איינגעפירט ביי די אבות הקדושים אז ווען עס איז געווען א הונגער איז יעדער געגאנגען קיין מצרים, אברהם איז גענידערט קיין מצרים, יצחק האט אויך געוואלט גיין, די אייבערשטער האט אים אבער געזאגט ער איז א עולה תמימה ער זאל נישט גיין, האט ער געוואוסט אז זיי גייען קומען, האט ער גוזר געווען דריי גזירות, שטייט אין מדרש אז ער האט געהייסן אז קנעכט טארן נישט קומען, ער האט נישט געוואלט אז די שבטים זאלן שיקן זייערע קנעכט, ער האט אויכעט גוזר געווען אז מען טאר נישט מער ווי איין אייזל פער מענטש ארויס טראגן עסנווארג פון מצרים, אזוי וועט נישט קענען קומען איין ברודער און אהיים טראגן פאר יעדן איינעם שפייז, און די דריטע גזירה איז געווען אז יעדער מוז אראפ שרייבן דעם נאמען, מיט די טאטעס נאמען מיט די זיידעס נאמען, און יעדע נאכט האט מען אים געברענגט די פאפירן, אזוי האט ער געזען פונקטליך ווער ס'איז אריין געקומען אין לאנד און ווער נישט. און ער האט פארלאנגט אז אלעס דארף דורכגיין זיין האנט אזוי וועט ער קענען האלטן א פונקטליכע קאנטראל ווער ס'קומט און ער וועט זיך קענען באגעגענען מיט זיינע ברידער. קאפיטל מ ב פסוק א וירא יעקב כי יש שבר במצרים יעקב האט געזען אז ס'איז דא א קויפונג פון ווייץ אין מצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו האט יעקב געזאגט פאר זיינע קינדער פאר זיינע זין פארוואס זאלט עטץ ענק ארויסווייזן אזוי ווי עטץ זענט זאט פארוואס אפילו אונז האבן מיר נאך תבואה טאר מען נישט ארויסווייזן דאס פאר די בני עשו און די בני ישמעאל וואס זיי וועלן אונז מקנא זיין אדער וועלן זיי זיך קומען אנלייגן אויף אונז אז אונז מוז מיר זיי שפייזן גייטס אויכעט אזוי ווי יעדן איינעם קויפן תבואה אין מצרים זאגט רש"י וירא יעקב כי יש שבר במצרים ומהיכן ראה ווי האט ער געקענט זעהן והלא לא ראה אלא שמע ער האט נישט געקענט זעהן ער האט נאר געהערט שנאמר הנה שמעתי שטייט אין די קומענדיגע פסוק ומהו וירא ראה באספקלריא של קודש, ער האט געזען מיט א מראה נבואה א הייליגע זעונג שעדיין יש לו שבר במצרים, די ווארט שבר קען מען דרש'נען ווי ס'וואלט געווען א סי"ן אז ס'איז נאך דא א האפענונג פאר אים אין מצרים ער וועט טרעפן דארט יוסף, ולא היתה נבואה ממש להודיע בפירוש שזה יוסף, ס'איז נישט געווען ממש א נבואה אים צו זאגן אז יוסף איז דארטן, ס'איז דאך געוועזן א חרם אז מ'טאר נישט אויסזאגן, און דעם אייבערשטן האבן זיי אויכעט מצרף געווען, אבער ס'איז געווען א שטיקל רוח נבואה וואס האט אים געזאגט אז ס'איז דא א שטיקל האפענונג דארט. למה תתראו, טייטשט רשי איין פשט, למה תראו עצמכם, פארוואס זאלט עטץ ענק ווייזן, בפני בני ישמעאל ובני עשו, וואס זיי זענען ענקערע קרובים און זיי קענען זיך נאך קומען אנלייגן אויף ענק, כאילו אתם שבעים, עטץ ווייזט ארויס כאילו עטץ זענט זאט. כי באותה שעה עדיין היה להם תבואה, אין יענע צייט האבן זיי נאך געהאט וואס צו עסן האט ער אבער נישט געוואלט זיי זאלן אויסזען זאטער פון די אלע ארומיגע. ולי נראה פשוטו, למה תתראו, למה יהו הכל מסתכלין בכם ומתמיהין בכם, פארוואס מאכט עטס אז יעדער זאל קוקען אויף ענק און זיך וואונדערן אויף ענק, שאין אתם מבקשים לכם אוכל בטרם שיכלה מה שבידכם, פארוואס, אפילו יעצט האטס עטס נאך אביסל, אבער פארוואס זאלט עטס נישט שוין גיין איינהאנדלען מער תבואה, פאר ס'וועט זיך אויסנוצן דאס וואס עטס האטס אין די הענט? איז לויט די פשט וואס רשי ברענגט דא ולי נראה, איז תתראו א לשון פון אנגעקוקט ווערן, פארוואס זאלט עטס ענק באווייזן יעדער איינער זאל ענק אנקוקן? לויט די ערשטע פשט איז עס א לשון פון זאטקייט, נישט דווקא למה תראו עצמכם, נאר כאילו אתם שבעים, ווי רשי ברענגט באלד א ראיה אז די לשון תתראו קען מיינען זאטקייט. א דריטע פשט ברענגט רשי מפי אחרים שמעתי שהוא לשון כחישה, איך האב געהערט פון אנדערע אז דאס איז א לשון פון מאגערקייט, למה תהיו כחושין ברעב, פארוואס זאלט עטס ווערן אויסגעמאגערט צוליב די הונגער? ודומה לו, ומרוה גם הוא יורא. רשי ברענגט א ראיה פון א פסוק אין משלי, ומרוה מיינט אנזעטיגען, גם הוא יורא וועט ער אויך קענען אנזעטיגן אנדערע. איז אדער איז דאס א ראיה צו דעם ערשטן פשט, אז תתראו איז א לשון פון זאטקייט, אדער איז עס א ראיה צו די לעצטע פשט, און וויבאלד ס'שטייט דא יורא מיט אן אלף, וועט רשי טייטשן אז יורא מיינט אן אויסגעמאגערטער, א הונגעריגער, ומרוה גם יורא מיינט ער וועט קענען שפייזן דעם הונגעריגן. פסוק בית. ויאמר האט יעקב געזאגט הנה שמעתי איך האב געהערט כי יש שבר במצרים, ס'איז דא א קויפונג, א מארקעט אין מצרים, מ'קען קויפן דארטן תבואה. רדו שמה נידערט אהין, ושברו לנו משם קויפטס אונז פון דארטן ונחיה ולא נמות. זאגט דער אור החיים הקדוש, אויב וועט עטץ מצליח זיין צו ברענגען אסאך, וועט מען קענען לעבן פון דעם, און אז נישט, מ'וועט נאר פארקויפן ווייניג פאר יעדן איינעם, אבער כאטשיג וועט מען נישט אויסגיין פאר הונגער. זאגט רשי רדו שמה, ולא אמר לכו, פארוואס האט ער נישט גענוצט א שענערע לשון פון גיין, כאטשיג ארץ ישראל איז טאקע העכער ווי מצרים, ס'פאסט זיך טאקע די לשון פון אראפגיין, אבער ווען א מענטש רעדט און ער זאגט פאר יענעם גיי אהין, נוצט ער נישט דעם לשון נידער, וואס דאס קען ווערן אויסגעטייטשט אלס א לשון קללה. געווענליך ווען מ'רעדט צו איינעם פתח דבריך יאיר, מ'הייבט אן מיט א שיינעם לשון, פארוואס האט ער נישט געזאגט לכו? נאר דאס א רמז למאתים ועשר שנים שנשתעבדו למצרים כמנין רדו. די ווארט רדו איז בגמטריא צוויי הונדערט און צען, וואס אזויפיל יאר זענען די אידן געווען אין מצרים. פסוק ג', וירדו אחי יוסף עשרה לשבור בר ממצרים, די אלע צען ברידער פון יוסף זענען געגאנגען אראפ פון ארץ כנען צו קויפן תבואה פון מצרים. זאגט רש"י וירדו אחי יוסף, ולא כתב בני יעקב, געווענליך וועט מען מייחס זיין קינדער נאך א טאטע און נישט נאך א ברודער, מלמד שהיו מתחרטים במכירתו, זיי האבן חרטה געהאט פארוואס זיי האבן אים פארקויפט, ונתנו לבם להתנהג עמו באחווה, זיי האבן זיך צוגעלייגט הארץ זיך צו פירן מיט אים ברידערליך ולפדותו בכל ממון שיפסקו עליהם, זיי האבן דאך געוואוסט אז ער דארף זיך געפינען ערגעץ וואו אין מצרים, האבן זיי באשלאסן צווישן זיך אז מען גייט אים אויסלייזן פאר סיי וועלכן פרייז מען וועט אפמאכן אויף זיי. עשרה, מה תלמוד לומר, פארוואס דארף שטיין א צאל וויפיל זיי זענען געווען והלא כתיב ואת בנימין אחי יוסף לא שלח, שטייט דאך אין די קומענדיגע פסוק אז בנימין האט מען נישט מיטגעשיקט, און אז יוסף איז נישט דארט געווען און בנימין האט מען נישט מיטגעשיקט ווייסט דאך יעדער אז ס'בלייבט איבער צען. אלא לענין האחווה לגבי די ברידערשאפט היו חלוקין לעשרה זענען זיי געווען איינגעטיילט אין צען אנדערע בחינות, שלא היתה אהבת כולם ושנאת כולם שווה לו, פונקט ווי ביים פארקויפן, איז נישט געווען די שנאה פון אלע שבטים אייניג צו יוסף'ן, די בני השפחות האבן געהאט א קלענערע שנאה ווי די בני הגבירות, און שמעון ולוי האבן געהאט די שטערקסטע שנאה. די זעלבע זאך איז יעצט נישט געווען די אהבה פון יעדן איינעם אייניג, די וואס האבן אים מער ליב געהאט פון פארדעם ווייניגער פיינט געהאט האבן אים יעצט מער ליב געהאט און די וואס האבן אים מער פיינט געהאט האבן אים יעצט אביסל ווייניגער ליב געהאט, אבל לענין לשבר בר כולם לב אחד להם, לגבי איינהאנדלען די תבואה האבן זיי יא געהאט א לב אחד און זענען געגאנגען אינאיינעם לשבור בר ממצרים, וירדו אחי יוסף עשרה, לגבי די ברידערליכקייט מיט יוסף זענען זיי געווען צען באזונדערע, אבער זענען געגאנגען אינאיינעם לשבור בר ממצרים. פארוואס זענען זיי טאקע אלע צען ברידער געגאנגען? פארוואס האט מען נישט געקענט שיקן איינעם צו צוויי צו גיין ברענגען תבואה פאר יעדן איינעם? זאגט דער אור החיים הקדוש, אז יוסף האט נישט פארקויפט פאר א מענטש נאר וויפיל ער דארף האבן פאר זיין משפחה, און ער האט געהאט צוויי סיבות דערביי, איינס איז געווען א אפענע סיבה, ווייל מען האט נישט געוואלט אז מענטשן זאלן מאכן געשעפטן מיט די תבואה, טאמער א מענטש וועט נעמען אסאך תבואה, וועט ער עס פארקויפן פאר גאר טייער, אזוי ווי עס איז די סדר ביי א הונגער יאר, מען שרויפט ארויף די פרייזן, יוסף האט געוואלט ס'זאל בלייבן צוגענגליך די פרייז פאר יעדן איינעם, און נאכדעם איז געווען א באהאלטענע טעם, ער האט געוואלט אז אלע ברידער זאלן קומען, ממילא האט ער באשלאסן אז ער פארקויפט פאר יעדן מענטש נאר וויפיל ער דארף, מ'האט נישט געמעגט נעמען איין מענטש צוויי אייזלען, און אזוי ארום זענען זיי אלע געקומען. רבינו בחיי זאגט אז זיי האבן זיך מיטגענומען א מנין צו קענען דאווענען מיט צען מענטשן פארדעם זענען זיי אלע געגאנגען צוזאמען. פסוק ד' ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו, בנימין, וואס ער איז געווען דער ברודער פון יוסף פון דער זעלבער מאמע, האט יעקב נישט מיטגעשיקט מיט די ברידער, כי אמר ער האט געזאגט ער איז נאך יונג, האב איך מורא פן יקראנו אסון, ס'וועט אים טרעפן עפעס אן אומגליק ער וועט חלילה אויסגיין זאגט רשי פן יקראנו אסון ובבית לא יקראנו אסון, אין שטוב קען דען נישט טרעפן עפעס אן אסון? אמר רבי אליעזר בן יעקב מכאן שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, אונטערוועגנס איז דאך א סכנה, בפרט פאר בנימין וואס זיין מאמע און זיין ברודער האבן געהאט צרות אויפן וועג, די מאמע איז נפטר געווארן און די ברודער האט די טאטע געהאלטן ער איז אויכעט פארכאפט געווארן דורך א חי' רעה, אלעס געשען אונטערוועגנס האט ער מורא געהאט אים צו שיקן אויפן וועג. פסוק ה'. ויבואו בני ישראל די קינדער פון יעקב זענען אנגעקומען לשבור, צו קויפן, בתוך הבאים, צווישן די אלע אנדערע קומערס, כי היה הרעב בארץ כנען, ס'איז דאך געווען א הונגער אין לאנד כנען, זענען געקומען גאנצע שיירות פון כנען, און זיי זענען מיטגעקומען צוזאמען מיט זיי, דער ספורנו זאגט אז מ'איז געגאנגען אינאיינעם, ווייל אין א הונגער יאר איז דא אסאך רויבערייען, מענטשן פאלן איבער איינער דעם אנדערן צו אוועקכאפן דאס עסן, האבן זיי געמוזט קומען גרופעסווייז זענען געקומען בתוך הבאים. רשי זאגט בתוך הבאים מטמינין עצמם זיי האבן זיך באהאלטן שלא יכירום מ'זאל זיי נישט דערקענען אז זיי זענען צען געשוויסטער, לפי שציוה להם אביהם ווייל זייער טאטע האט זיי באפוילן שלא יתראו כולם בפתח אחד זיי זאלן נישט באווייזן זיך אלע אינעם זעלבן טיר אלא שיכנס כל אחד בפתחו יעדער זאל אריין דורך א צווייטן עפענונג כדי שלא תשלוט בהם עין הרע ס'זאל נישט שולט זיין אויף זיי א שלעכט אויג שכולם נאים אלע זענען זיי געווען שיין וכולם גיבורים אלע זענען געווען שטארק. כי היה הרעב זאגט רשי, מוסב על הבאים דאס באציט זיך אויף די ווארט הבאים, כי היה הרעב בארץ כנען והיו באים הרבה שיירות משם, ס'איז געווען א הונגער אין לאנד כנען, זענען געקומען אסאך שיירות פון דארטן, און דערפאר האבן זיי זיך געקענט אויסבאהאלטן בתוך הבאים. פסוק ו'. ויוסף הוא השליט על הארץ, יוסף איז געווען דעמאלטס דער הערשער אויפן לאנד, און פונדעסטוועגן הוא המשביר לכל עם הארץ, ער פערזענליך איז געווען דער וואס האט פארקויפט פאר די גאנצע פאלק פונעם לאנד, יעדער איינער האט געדארפט צוקומען צו אים, ויבואו אחי יוסף, דערפאר זענען די ברודער פון יוסף אריינגעקומען צו אים, ווייל זיי האבן נישט געקענט קויפן ביי איינער פון די קנעכט זיינע, וישתחוו לו אפיים ארצה, זיי האבן זיך געבוקט מיט די פנים צו דער ערד. זאגט רשי וישתחוו לו אפיים, נשתטחו לו על פניהם, זיי האבן זיך אויסגעשטרעקט אויף די פנים, וכן כל השתחוואה, ווי מען טרעפט א לשון השתחוואה אין פסוק, פישוט ידיים ורגליים הוא, מיינט עס אז מען שטרעקט זיך אויס די הענט מיט די פיס. פסוק ז', וירא יוסף את אחיו ויכירם, יוסף האט געזען זיינע ברידער און ער האט זיי דערקענט, דער אבן עזרא זאגט, ער האט נאך נישט געוואוסט פונקטליך ווער איז ווער, אבער ער האט זיי דערקענט אז זיי זענען זיינע געשוויסטער, און פאר דעם שטייט אין פסוק ח' נאכאמאל ויכר יוסף את אחיו, דארט האט ער זיי יעדן איינעם פערזענליך דערקענט, ער האט זיך אריינגעקוקט אין זייער פנים און ער האט געכאפט יעדער איינער ווער דאס דארף צו זיין, אדער האט ער געהערט ווי זיי רופן זיך מיט די נעמען. דער רמבן זאגט, וירא יוסף את אחיו ויכירם, האט ער נאכנישט געוואוסט אויף הונדערט פראצענט אז זיי זענען עס טאקע, אבער ביים סוף פסוק ווען זיי האבן געענטפערט מארץ כנען קומען זיי, דעמאלטס האט ער פארשטאנען אז דאס איז טאקע זיי, און אויף דעם ארויף שטייט ווייטער אין פסוק ויכר יוסף את אחיו. ויתנכר אליהם, ער האט זיך געמאכט פרעמד צו זיי, וידבר אתם קשות, רשי לערנט אז דאס גייט אינאיינעם מיט דעם וואס ער האט גערעדט מיט זיי שווערע רייד, ער האט גערעדט שטרענג, נישט אזוי ווי א ברודער, האט ער זיך פארפרעמדט צו זיי. דער רמבן זאגט אז ויתנכר אליהם מיינט, ער האט זיך אראפגערוקט דעם הוט ביז איבערן שטערן, און אביסל פונעם פנים, און ער האט געמאכט אז מען זאל אים נישט אזוי גוט קענען דערקענען, די קול, זאגט די ספורנו, האט ער זיך אויכעט געטוישט מיט דעם וואס ער האט גערעדט שטרענג, האט ער גערעדט אויף אזא מין אופן וואס זיי זאלן נישט דערקענען זיין קול וואס געווענליך פלעגט ער רעדן בדרך ענווה און ווייעכערהייט, אזוי אויף א שטרענגען טאן וועלן זיי אים נישט דערקענען, בפרט אז ער האט גערעדט מיט זיי לשון מצרי, ער האט געהאט א דאלמעטשער, און רבי ר' יונתן זאגט אז ווען א מענטש קען דעם קול פון זיין חבר ווען ער רעדט איין שפראך, אבער אויב יענער חבר וואלט זיך נעמען רעדן אן אנדערע שפראך וואלט ער אים נישט דערקענען אויפן קול, די אקצענט מאכט אז מען זאל אים שווער דערקענען. איז פארדעם זיי האט ער זייער גוט דערקענט ווייל זיי האבן גערעדט לשון קודש אזוי ווי ער איז געווען געוואוינט זיי צו הערן פון אלס קינד, אבער ער האט גערעדט יעצט א צווייטע שפראך ממילא האבן זיי אים נישט דערקענט. ויאמר אליהם האט ער געזאגט צו זיי מאין באתם, פון ווי קומט עטץ, ויאמרו האבן זיי געזאגט מארץ כנען, און זיי האבן צוגעלייגט צוויי איבריגע ווערטער לשבור אוכל מ'זענען געקומען קויפן עסנווארג, זאגן די מפרשים אז די צוויי ווערטער דאס האט אריינגעברענגט א חשד ער זאל זיך קענען אנליינען אויף דעם און זאגן אז זיי זענען מרגלים, ווייל אזוי איז די סדר ווען א מענטש שפירט היץ, ער ווייסט אז ער טוט עפעס אן אומרעכט, ער איז א שפיאן, איז ווען מען פרעגט אים פון ווי קומסטו, באגענוגט זיך ער נישט מיט אן ענטפער איך קום פון לאנד כנען ווייל ער שפירט זיך עפעס שולדיג און ער מוז זיך טרעפן עפעס אן אמתלה פארוואס ער זוכט יעצט דא, לייגט ער צו לשבור אוכל. און אויף דעם האט ער זיך ארויפגעכאפט און זיי שפעטער געזאגט מרגלים אתם. זאגט רשי ויתנכר אליהם נעשה להם כנכרי בדברים לדבר קשות. מיט דעם וואס ער האט גערעדט מיט זיי שווערע רייד איז ער געווארן צו זיי ווי א פרעמדער. פסוק ח', ויכר יוסף את אחיו, יוסף האט דערקענט זיינע ברידער יעדן איינעם האט ער געכאפט ווער דאס איז, והם לא הכירוהו, און זיי האבן אים נישט דערקענט. זאגט רשי ויכר יוסף, לפי שהניחם חתומי זקן, ווען ער איז אוועק געגאנגען האט ער זיי איבערגעלאזט מיט בערד, און יעצט האט ער זיי ווייטער געזעהן מיט בערד האט ער זיי גרינג דערקענט, והם לא הכירוהו זיי האבן אבער אים נישט דערקענט שיצא מאצלם בלא חתימת זקן, ער איז אוועק געגאנגען פון זיי נאך פאר די אכצן יאר, ער האט נאך נישט געהאט דעם בארד, ועכשיו מצאוהו בחתימת זקן יעצט האבן זיי אים געטראפן מיט א בארד האבן זיי אים נישט דערקענט די רמבן שטעלט זיך אז יששכר מיט זבולון זענען נישט געווען צופיל עלטער פון יוסף ממילא ס'קען זיין אז זיי האבן נאך אויך נישט געהאט קיין בארד ווען יוסף איז אוועק געגאנגען פון זיי וויאזוי האט ער זיי דערקענט זאגט ער וויבאלד ער האט דערקענט די עלטערע געשוויסטער האט ער שוין זיי אויך דערקענט אבער באמת זיי צו דערקענען איז נישט געווען אזוי שווער ווייל קודם כל ער האט דאך געוואוסט פון פאראויס אז זיי דארפן קומען. און ער האט געזען אויכעט אויף די צעטלעך זייערע נעמען מיט זייער טאטעס נאמען מיט די זיידעס נאמען האט ער דאך געוואוסט אז זיי זענען דא, די עיקר וואס די חזל ווילן דא מסביר זיין איז פארוואס זיי האבן אים נישט דערקענט ווייל ער האט זיך געטוישט, פארדעם האט ער נישט געהאט דעם חתימת זקן יעצט האט ער עס יא געהאט, אבער ער האט יא געקענט פאראויס וויסן אז זיי זענען דאס, זיי האבן זיך נישט אזויפיל געטוישט ווי אים. ביי אים האט זיך געטוישט די גאנצע פון פון די קנעכט, פון די קנעכטישע קליידער וואס ער האט געהאט אדער וואס זיי האבן געמיינט אז ער דארף צו האבן, איז ער דא געווען א א גרויסער משנה למלך מיט בגדי מלכות, אפילו דעם נאמען האט מען אים געטוישט און די שפראך האט ער זיך געטוישט, ממילא אים איז זייער שווער געווען צו דערקענען, אבער ער זאל זיי דערקענען דאס איז נישט געווען אזא שווערע זאך. אין מדרש אגדה איז מסביר פארוואס דארף די פסוק זאגן ויכר יוסף את אחיו, מען רעדט דאך דא פון די ברידערס וואלט געקענט שטיין ויכר יוסף אותם, נאר ס'האט צו טון לגבי די אחוה, כשנמסרו בידו ווען זיי זענען דא געווארן איבערגעגעבן אין זיינע הענט הכיר שהם אחיו האט ער דערקענט אז זיי זענען זיינע ברידער וריחם עליהם ער האט זיך דערבארעמט אויף זיי, והם לא הכירוהו מיינט כשנפל בידם ווען ער איז אריינגעפאלן אין זייערע הענט האבן זיי אים נישט געוואלט דערקענען, לנהוג בו אחוה זיך צו פירן מיט אים ווי א ברודער, לויט דעם איז פשוט, זאגט דער כלי יקר, פארוואס די פסוק חזר'ט דא איבער נאכאמאל ויכר יוסף את אחיו, ווייל אין פסוק ז' רעדט ער סתם פון דערקענען, און אין פסוק ח' רעדט מען פון דערקענען די חלק האחווה זיך פירן ווי א ברודער. פסוק ט', ויזכר יוסף את החלומות אשר חלם להם, יוסף האט זיך דערמאנט די חלומות וואס ער האט גע'חלומ'ט אויף זיי, וואס ער האט געזען אין חלום אז די ברידער גייען זיך בוקן צו אים, לויט רשי האט ער געזען דא ווי ס'איז מקוים געווארן ווייל זיי האבן זיך געבוקט צו אים, די רמבן זאגט אז ס'איז נאכנישט אינגאנצן מקוים געווארן די ערשטע חלום, ס'איז נאכנישט געווען אלע עלף ברידערס, און פאר דעם טאקע, ויאמר אליהם האט ער געזאגט צו זיי מרגלים אתם איר זענט שפיאנען, לראות את ערות הארץ באתם איר זענט געקומען זען די אפנקייט פונעם לאנד, די אלע פלעצער ווי מ'קען זיך איינברעכן, און מ'קומען דא מאכן א מלחמה. און די סיבה פארוואס ער האט דאס געזאגט איז נאר געווען ווייל ער האט געוואלט אז מען זאל אראפברענגען אויכעט בנימין, און אזוי וועט קענען מקוים ווערן די ערשטע חלום, און שפעטער וועט ער זיך מגלה זיין צו זיי און זיי וועלן אראפברענגען דעם טאטן אויכעט, און עס וועט מקוים ווערן די צווייטע חלום וואס דארט האט ער געזען אז אויך די זון מיט די לבנה בוקן זיך צו אים. זאגט דער רמבן מ'מוז זאגן אז דאס איז די פשט, ווייל אנדערש איז זייער שווער אויף יוסף הצדיק, פארוואס האט ער נישט געקענט די אלע יארן מודיע זיין פאר זיין טאטן אז ער לעבט, ער איז דאך געווען אן איינגעשטעלטער ביי איינע פון די חשוב'ע מיניסטארן אין מצרים, וואלט ער געקענט שיקן א בריוו א שליח, גיין איינמעלדן פארן טאטן ער זאל זיך נישט דאגה'נען אויף אים, צווישן חברון און מצרים איז דאך נישט דא מער ווי א גאנג פון זעקס טעג, און אפילו ווען ס'דויערט ווען א גאנצע יאר, וואלט ער דאס אויך געדארפט טון, צוליב די צער פונעם טאטן, וואס ער שטייט און וויינט טאג און נאכט, ווי זיין געליבטע זון איז אוועקגעקומען. נאר וואס דען, יוסף האט געוואוסט, אז דער חלום איז געווען א נביאה, און דאס מוז פארווירקליכט ווערן, און דארטן אין כנען וועט עס קיינמאל נישט פאסירן, נאר דא אין מצרים. ממילא האט ער אויסגערעכנט, אז די שבטים זאלן אלע דארפן דא אהערקומען, און נאכדעם האט ער זיך מגלה געווען צו זיי, באופן וואס זיי זאלן מיטברענגען דעם טאטן, אז ביידע חלומות זאלן קענען מקויים ווערן. דער אור החיים הקדוש זאגט אז די סיבה פארוואס ער האט געזאגט פאר זיי מרגלים אתם איז געווען טאקע כדי זיי זאלן ברענגען בנימין, און אויכעט האט ער געוואלט זען ווי ער האלט מיט זיי, ער האט געוואלט זען צו זיי האבן שוין חרטה אויף דעם וואס זיי האבן אים פארקויפט, און אין די קומענדיגע פסוקים זעט מען טאקע אז זיי האבן אויסגעדרוקט שטארקע טיפע חרטה געפילן, האט ער געוואוסט, איז ער געוואר געווארן ווי ער האלט מיט זיי. דער כלי יקר שרייבט אויכעט אז אלע וואונדערן זיך וויאזוי ער האט גערעדט שטרענג צו זיי פארוואס האט ער דאס געטון, מילא די ברודערס האט ער געוואלט מצער זיין אפשר זיי זאלן אפקומען אויף דעם וואס זיי האבן אים פארקויפט, אבער וואס האט עס מיטן אלטן טאטן, פארוואס האט ער אים נישט מודיע געווען? און דאס וואס דער רמבן זאגט אז ער האט געוואלט אז די חלומות זאלן מקויים ווערן זאגט דער כלי יקר דאס איז נישט זיין עסק, אויב פון הימל וויל מען אז די חלומות זאלן מקויים ווערן דארף ער נישט צושטעלן די אופן ווי אזוי דאס זאל פארקומען, ער וואלט געקענט טון דאס זייניגע. ממילא זאגט דער כלי יקר אז די טעם איז ווייל ער האט געזעהן אז פון הימל וויל מען אז יעקב זאל זיין בצער צוויי און צוואַנציק יאר מידה כנגד מידה וואס ער האט נישט מכבד געווען זיין טאטן די גאנצע צוויי און צוואַנציק יאר וואס ער איז געווען אוועק פון אים, און אז דער אייבערשטער וויל אים נישט מגלה זיין ווי יוסף איז, האט ער אליין אויך נישט געוואלט מגלה זיין, ממילא האט ער אויסגעווארט ביז ס'איז דורכגעגאנגען די צוויי און צוואַנציק יאר, און ערשט נאכדעם האט ער זיך מגלה געווען צו אים.

די שפאלט פונעם לאנד כמו בדק הבית וואס מיינט רעוע הבית ווי ס'איז שוואך די הויז, אבל לא דקדק לפרשו אחר לשון המקרא, ווייל די עיקר איבערטייטש פון די ווארט ערות מיינט א אויפגעדעקטקייט. פסוק י, ויאמרו אליו האבן די שבטים געזאגט צו יוסף, לא אדוני, זאג נישט אזוי מיין האר, באשולדיג אונז נישט אז אונז זעמער שפיאנען, ועבדיך באו לשבור אוכל, דיינע קנעכט זענען דאך געקומען צו גיין איינקויפן תבואה, עסנווארג, זאגט רשי, לא אדוני, לא תאמר כן, זאג נישט אזוי, שהרי עבדיך באו לשבור אוכל. פסוק יא, כלנו בני איש אחד נחנו, אונז זעמיר אלע די קינדער פון איין מענטש, איז אריינגעקומען דא א רוח הקודש, אז זיי האבן כולל געווען יוסף אויכעט מיט זיי, כנים אנחנו מיר זענען ווארע קראנטע מענטשן, לא היו עבדיך מרגלים, דיינע קנעכט זענען קיינמאל קיין שפיאנען נישט געווען, און אונז זעמיר נישט פארוואס דו ביסט אונז יעצט חושד אלס מרגלים. זאגט רשי כלנו בני איש אחד נחנו, נצנצה בהם רוח הקודש האט אריינגעפונקט אין זיי א רוח הקודש, וכללוהו עמם זיי האבן אים אריינגענומען צוזאמען מיט זיי שאף הוא בן אביהם אז אויך ער איז א זון פון זייער פאטער. כנים מיינט אמיתיים, אמת'ע מענטשן, כמו כן דברת, ריכטיג האסטו גערעדט, כן בנות צלפחד דוברות, ועברתו לא כן בדיו. זאגט דער רמבן, פון ווי טאקע האט יוסף גענומען עפעס א זאך וואס זיי האבן געטון, זיך אנצוהענגען אויף דעם, און זיי חושד זיין אלס מרגלים, עפעס א סיבה דארף דאך זיין דא וואס ער זאל קענען אין דעם תולה זיין און זאגן אז זיי זענען שפיאנען. צום ביישפיל פריער אויסגערעדט פון אנדערע מפרשים אז די ווערטער וואס זיי האבן צוגעלייגט לשבר אכל דאס האט זיי אביסל אריינגעלייגט אין פעקל. דער רמבן זאגט ווייל ער האט זיי געפרעגט פארוואס דארפט עטץ ארויפקומען צען מענטשן אינאיינעם קויפן פאר ענקער משפחה, וואלט נישט גענוג געווען אז מען שיקט דארטן איינעם צוויי אדער שיקן ענקער עבדים? לויטן מדרש וואס האבן מיר פריער אויסגעשמועסט איז דאס נישט שווער ווייל דער מדרש זאגט אז איינע פון די גזירות וואס יוסף האט גוזר געווען איז געווען אז מען זאל נישט שיקן קיין עבד, אבער לפי פשוטו של מקרא פארוואס האבן זיי נישט געשיקט קיין עבדים? און אויף דעם האבן זיי געזאגט כלנו בני איש אחד נחנו אונז זעמיר זייער נאנטע ברידערלעך, אונז זעמיר די קינדער פון איין מענטש א באזארגטער טאטע וואס ער האט אונז נישט געלאזט גיין אליין, ער האט געוואלט אונז זאלמיר אלע דווקא קומען, אונז האבן נישט געטראסט אונזערע קנעכט, ס'איז דאך א הונגער יאר מען קען זיי איבערפאלן, האבן אונז געמוזט אליין קומען. אבער אונז זעמיר קיינמאל קיין מרגלים נישט געווען, דו האסט אונז נישט וואס חושד צו זיין אלס שפיאנען. פסוק י ב ויאמר אליהם האט יוסף ווייטער געזאגט צו זיי לא ניין, נישט אזוי ווי עטץ זאגטס, כי ערות הארץ באתם לראות, נאר די ערוה פונעם לאנד, די אפענקייט ווי מען קען זיך איינברעכן דא זענט עטץ געקומען זען. זאגט רשי כי ערות הארץ באתם לראות, איז דער רשי מסביר ס'איז נישט געווען סתם א טענה'ריי אהין און צוריק זיי זאגן ניין און ער זאגט יא, עפעס האט ער דא געדארפט מוסיף זיין און זאגן אנדערש ווי זיי, נאכדערצו אז ער זאגט עס מיט אזא ברירות, לוי, כי. נאר ער האט צוגעברענגט א ראיה א הוכחה צו זיינע ווערטער שהרי נכנסתם בעשרה שערי העיר, איך זעה דאך אז עטס זענטס אריינגעקומען פון צען באזונדערע טויערן, למה לא נכנסתם בשער אחד, ער האט דאך געזען אויף די צעטלעך אז יעדער פון זיי האט זיך אונטערגעשריבן דעם נאמען ביי אן אנדערן צעטל, פארוואס זענט עטץ נישט אריינגעקומען פונעם זעלבן טויער, מוז זיין אז עטץ האט געוואלט אונטערזוכן אלע טויערן זען וויפיל זיכערהייט איז דא דארטן וויאזוי מען קען זיך דא איינברעכן. פסוק י ג ויאמרו האבן זיי געזאגט שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד בארץ כנען, דיינע צוועלף קנעכט, אונז זעמיר ברידער, די קינדער פון איין מענטש אין לאנד כנען, והנה הקטן את אבינו היום, דער קליינער איז געבליבן מיט אונזער טאטן היינט, והאחד איננו, און איינער פון אונז איז נישט דא, אונז ווייס מיר נישט וואס מיט אים איז געווארן, און פאר דעם האבן מיר זיך צעטיילט, ווייל אונז האבן אים געוואלט גיין אויפזוכן. זאגט רש י ויאמרו שניים עשר עבדיך וגומר, ובשביל אותו אחד שאיננו נתפזרנו בעיר לבקשו, אונז האבן זיך אויסגעשפרייט אינעם שטאט אים צו זוכן. פסוק יד, ויאמר אליהם יוסף, האט יוסף געזאגט צו זיי, הוא אשר דיברתי אליכם לאמר מרגלים אתם, דאס איז וואס איך האב גערעדט צו ענק אזוי צו זאגן, עטס זענטס שפיאנען, זאגט די ספורנו, די פשט איז, עטס זאגטס אז עטס האטס נאך א ברודער, און עטס זאגטס נישט וואו ער איז, והאחד איננו, איך האב ענק געכאפט ביי די מעשה, עטס זענטס מרגלים, און דער איין ברודער איז ענקער שיק יונגל וואס עטס האטס אים צוריקגעשיקט מיט די אינפארמאציע וואס עטס האטס באוויזן צו זאמלען אין די קורצע צייט וואס עטס זענטס דא. רש י לערנט, הוא אשר דיברתי אליכם לאמר איך האלט מיך ווייטער מיט דעם וואס איך האב געזאגט פריער אויף ענק אז מרגלים אתם נישט אז ער האט דא עפעס א שטערקערע הוכחה ווי פריער וואס איין פשט אין רש י ברענגט פון חזל אז זיי האבן אים געזאגט אז ווען זיי וואלטן געטראפן יוסף וואלטן זיי געטוהן יעדע מיטל אויף די וועלט אים צוריקצוזעהן אפילו געמאכט א מלחמה ממילא האט ער געזאגט דאס הוא אשר דיברתי אליכם לאמר מרגלים אתם דאס האב איך טאקע געמיינט צו זאגן אז עטס זענטס שפיאנען און עטס זענטס גרייט איבערצופאלן דאס לאנד. זאגט רש י הוא אשר דיברתי, הדבר אשר דיברתי, די זאך וואס איך האב גערעדט שאתם מרגלים, הוא האמת והנכון דאס איז טאקע די ריכטיגע ווארע זאך, זהו לפי פשוטו, ומדרשו אמר להם, ער האט זיי געזאגט ואילו מצאתם אותו, טאמער עטס וואלטס געטראפן דעם יוסף, ויפסקו עליכם ממון הרבה, און מען וועט באשטימען אויף ענק אסאך געלט, תפדוהו, וואלט עטץ אים אויסגעלייזט? אמרו לו הן. אמר להם, ואם יאמרו לכם, און אויב מען וועט ענק זאגן שלא יחזירוהו בשום ממון, פאר קיין שום געלט געבט מען אים נישט צוריק, מה תעשו, וואס וואלט עטץ דעמאלט געטון? אמרו האבן זיי געזאגט לכך באנו, להרוג או ליהרג, זענען געקומען גרייט אדער צו הרג'ענען אדער צו ווערן געהרג'עט, אמר להם, הוא אשר דיברתי אליכם, דאס האב איך געזאגט פאר ענק, להרוג בני העיר באתם, עטס זענטס געקומען ווי שפיאנען, צו הרג'ענען די שטאט מענטשן, מנחש אני בגביע שלי האט זיך געמאכט ווי ער קען מיט ניחוש מיט זיין בעכער געוואר ווערן זאכן, זאגט ער איך זעה מיט מיין בעכער ששניים מכם החריבו כרך גדול של שכם, עטס האטס גרויסע כוחות, צוויי פון ענק האבן חרוב געמאכט די גאנצע גרויסע שטאט שכם. פסוק טו, בזאת תבחנו, מיט די זאך וועט איר ווערן אויספרובירט, חיי פרעה, איך שווער אין די לעבן פון פרעה, אם תצאו מזה. אויב עטס וועטס ארויסגיין פון דא כי אם בבוא אחיכם הקטן הנה און נאר אויב ענקער קליינער ברודער וועט אהערקומען. זאגט רש י חי פרעה אם יחיה פרעה. אזוי ווי יעדע לשון פון א שבועה אויב פרעה וועט לעבן, אויב עטס וועטס ארויסגיין פון דא, אין אנדערע ווערטער אויב עטס וועטס ארויסגיין פון דא איז פרעה נישט מער ביים לעבן. אזוי שווערט מען ביי איינעמ'ס לעבן, ס'זאל פאסירן אזוי און אזוי, אויב ס'וועט זיין כך וכך. לייגט רש י צו כשהיה נשבע לשקר היה נשבע בחיי פרעה, איז דער מזרחי מסביר אז די שביעה האט ער באמת נישט אויסגעפאלגט, ער האט געזאגט אז זיי גייען נישט ארויסגיין פון דא ווילאנג בנימין קומט, און למעשה האט ער זיי יא אלע ארויסגעלאזט נאר איינעם האט ער געהאלטן פאר א משכון, ממילא איז רש י מסביר אז ווען ער האט געשוואוירן פאלש האט ער זיך באנוצט מיט חיי פרעה, חיי פרעה איז ביי אים גארנישט ווערד געווען. אם תצאו מזה, מן המקום הזה, אויב וועט עטס ארויסגיין פון דעם פלאץ. פסוק טז. וואס איז די פראבע? וויאזוי גייט מען זעהן אויב עטץ זענטס מרגלים אדער נישט? שלחי מכם אחד, שיקטס פון ענק איינעם, ויקח את אחיכם ער זאל גיין ברענגען ענקער ברודער, ואתם און עטס אלע אנדערע האסרו, וועט עטס ווערן איינגעשפארט ביזדערווייל, ויבחנו דבריכם עס וועט ווערן אויספרובירט ענקערע רייד האמת אתכם אויב די אמת איז מיט ענק. ואם לא. טאמער עטס טוטס נישט דאס, עטס גייטס נישט שיקן איינעם צו ברענגען די ברודער, חיי פרעה, שווער איך אין פרעה'ס לעבן, כי מרגלים אתם, אז עטס זענטס מרגלים אז איך בין גערעכט, מיט מיין חשד, אז עטס זענטס מרגלים. זאגט רש י האמת אתכם אם אמת אתכם, די היי איז א היי השאלה, מען וועט געוואר ווערן אויב די אמת איז מיט זיי, לפיכך היי נקוד פתח, פארדעם האט עס א פתח, שהוא כמו בלשון תימה, אזוי ווי ביי לשון תימה האט עס א פתח, די זעלבע זאך דא, ווען ס'איז א לשון פון א פראגע, ואם לא תביאוהו, די ואם לא פונעם פסוק מיינט אויב עטס וועט אים נישט ברענגען, חיי פרעה, כי מרגלים אתם. זאגט די בכור שור, ער האט זיך זיכער נאכגעפרעגט ביי זיי, זיי זאלן אים אויסמאלן וויאזוי בנימין קוקט אויס, ווייל אז נישט, קענען זיי דאך ברענגען עפעס א פרעמדן מענטש און זאגן אז דער איז בנימין. ער האט אפגעשמועסט מיט זיי פונקטליך וויאזוי דער בנימין קוקט אויס, און מען גייט שיקן איינער פון די ברידער זאל אים גיין ברענגען. וויבאלד זיי האבן נישט מסכים געווען צו דעם, זיי האבן זיך נישט פארגעשלאגן צו גיין שיקן איינער פון זיי, און די טעם זאגט דער אור החיים הקדוש ווייל זיי האבן געוואוסט אז ס'וועט נישט געלונגען פאר איינער פון זיי צו גיין ברענגען בנימין, געב א קוק אפילו ווען זענען אלע דארטן געווען האבן זיי נישט מצליח געווען צו משכנע זיין דעם טאטן צו שיקן בנימין נאר נאכדעם וואס יהודה האט אונטערגענומען ערבות, און יעצט ווען נאר איינער פון די שבטים וועט גיין אויף וואס וועט ער זיך פארלאזן צו שיקן בנימין בשעת אלע אנדערע קינדער זיינע זיצן אין תפיסה? ויאסף אותם אל משמר שלושת ימים, ער האט זיי אלע אריינגעלייגט אין א תפיסה אויף דריי טעג, זאגט רש י משמר איז א בית האסירים, דער רמבן זאגט אז ער האט זיי געוואלט דערשרעקן, ער האט זיי געוואלט ווייזן אז באמת דארף ער זיי אלע איינשפארן, נאר ער האט רחמנות אויף זיי ווייל ער האט מורא פונעם אייבערשטן, וויל ער נישט אז זייער משפחה זאלן אויסגיין פאר הונגער ווי ער זאגט ווייטער אין די קומענדיגע פסוקים. אויכעט זאגט ער אז זיי וואלטן קיינמאל נישט מסכים געווען צו לאזן איינעם פון די ברידערס אלס א משכון, ווען נישט וואס די אלטערנאטיוו פון דעם איז אז אלע דארפן דארטן בלייבן און נאר איינער קען גיין. ממילא האט ער זיי אלע איינגעשפארט אין תפיסה, צו ווייזן אז ער מיינט עס ערנסט, נאר אזוי וועלן זיי מסכים זיין צו גיין און איבערלאזן א משכון. פסוק י ח, ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי אינעם דריטן טאג האט זיי יוסף געזאגט, זאת עשו וחיו דאס זאלט עטס טון און עטס וועטס קענען לעבן, סיי מ'וועט ענק נישט הרג'נען אלס שפיאנען, און סיי עטס וועטס קענען אויפלעבן ענקערע פאמיליע לייט מיטן אהיימברענגען שפייז, את האלוקים אני ירא, איך האב מורא פונעם אייבערשטן, פארדעם קען איך ענק נישט האלטן דא צו לאנג פארשפארט, ווייל איך ווייס אז ענקערע משפחות לויפן באלד אויס פון עסן, און ער האט אויך געוואוסט אז איינער פון זיי קען נישט אליינס שלעפן אזויפיל שפייז וויפיל מען דארף פאר די אלע משפחות, פארדעם זאגט ער וועל איך ענק אלע שיקן אויסער איינער. פסוק י ט, אם כנים אתם, אויב עטס זענטס טאקע אמת'ע לייט, אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם, איין ברודער ענקער וועט ווערן איינגעשפארט דא אין דעם תפיסה וואו עטס זענטס געווען יעצט, ואתם און עטס אלע אנדערע לכו גייטס הביאו ברענגטס אהיים שבר א קויפונג, רעבון בתיכם צו שטילן די הונגער פון ענקער

און אמת'דיג געמאכט ענקערע רייד, ולא תמותו און עטס וועטס נישט שטארבן אלס שפיאנען, און עטס וועטס אויך נישט אויסגיין פאר הונגער, ויעשו כן, זיי האבן אזוי געטון, זיי האבן זיך אונטערגענומען אויסצופאלגן יוסף, אז זיי גייען טאקע אהיימגיין און ברענגען בנימין, און דאס איז גערעכנט געווארן פאר זיי, כאילו זיי האבן דאס שוין געטון. זאגט רשי, ויאמנו דבריכם יתאמתו ויתקיימו, עס וועט ווערן אמת און באשטעטיגט, כמו אמן אמן, וכמו יאמן נא דברך, פסוק כ א, ויאמרו איש אל אחיו, זיי האבן געזאגט איינער צום אנדערן, שטייט אין זוהר הקדוש אז דאס מיינט שמעון צו לוי, אבל די אמת איז, אשמים אנחנו, מיר זענען שולדיג על אחינו וועגן אונזער ברודער, אשר ראינו צרת נפשו, אונז האמיר געזען די ענגשאפט פון זיין זעל, בהתחננו אלינו ווען ער האט זיך געבעטן צו אונז ברחמים אז מ'זאל רחמנות האבן אויף אים, מ'זאל אים לאזן לעבן, מ'זאל אים נישט פארקויפן, ולא שמענו, אונז האבן מיר נישט צוגעהערט, נישט אנגענומען זיינע ווערטער, על כן וועגן די באה אלינו הצרה הזאת איז געקומען צו אונז די ענגשאפט, ס'איז ממש א מידה כנגד מידה, וויבאלד מיר האבן זיך געפירט אויף אים ווי אכזרים, כאטש אונז האמיר געהאלטן אז ס'קומט זיך אים א מיתה צוליב די זאכן וואס ער האט אונז געטון, אבער אז ער בעט זיך אזוי שטארק וואלט מען געדארפט רחמנות האבן אויף אים, און אז אונז האמיר זיך מתאכזר געווען אויף אים קומט זיך אונז אז דער הערשער פון מצרים זאל זיך דא פירן מיט אונז ווי אן אכזרי. זאגט דער רמבן, באמת טרעפט מען נישט אין די פסוקים אין פרשת וישב אז יוסף זאל זיך האבן געבעטן צו זיינע ברידער, אבער ס'איז נאטירליך אזוי. ס'איז א פשוט'ע זאך, די תורה האט עס אפילו נישט געדארפט ארויסשרייבן. אז ווען א ברודער זעט אז די אנדערע ברידער ווילן אים שלעכטס טון איז דאך זיכער אז ער וועט פרובירן מיט אלע מיטלען צו איינרייסן ביי זיי זאלן רחמנות האבן אויף אים און זיי זאלן עס נישט טון. מילא האט עס די תורה נישט געדארפט ארויסשרייבן, אדער ווייל די תורה האט געוואלט פארקערצן מיט די סירחון, די עוולה פון מכירת יוסף, פארדעם האט ער עס געלאזט. דאס קערצטע וואס איז נאר שייך האט נישט געשריבן פונקטליך ווי יוסף האט זיך געבעטן און זיי האבן זיך נישט וויסענדיג געמאכט, אדער איז פשוט די סדר פון פסוקים אז אויף איין פלאץ טוען זיי פארקערצן אויף די אנדערע פלאץ שמועסן זיי עס אויס מער באריכות. האבן זיי געזאגט פונקט יעצט אבל אשמים אנחנו, שטעלט זיך דער אור החיים הקדוש, פארוואס האבן זיי זיך יעצט דערמאנט צו אננעמען די שולד אויף זיך, פארוואס נישט פריער? זאגן זיי אז ביז יעצט האבן זיי נישט איינגעזען די מידה כנגד מידה קעגן מכירת יוסף, אבער יעצט האבן זיי געזען, אז איינער פון די ברודערס דארף דארט בלייבן, און דאס איז ממש אזוי ווי עס איז געווען ביי די מכירת יוסף, אז איינער פון די ברודערס איז פארקויפט געווארן, האבן זיי איינגעזען אז דאס איז א שייכות מיט דעם, און פארדעם האבן זיי זיך יעצט אנגערופן אבל אשמים אנחנו. זאגט רש"י אבל כתרגומו בקושטא, עס איז אמת, וראיתי בבראשית רבה, לישנא דרומאה הוא אבל ברם, אין דרום, יש אומרים אין רוים, איז דא אזא מין אויסשפראך אז די ווארט אבל מיינט ברם, ווען מ'וויל זאגן אבער זאגט מען דאס אבל. באה אלינו, טעמו בבי"ת, די טראפ איז ביי די בי"ת, די ערשטע אות פונעם ווארט, לפי שהוא בלשון עבר, ס'איז געקומען, שכבר בא, ותרגומו אתת לנא, ווען ס'וואלט געווען א לשון הווה וואלט די טראפ געווען אונטערן א'. פסוק כ"ב, ויען ראובן אותם לאמור, האט ראובן זיך אנגערופן פאר זיי אזוי צו זאגן, הלא אמרתי אליכם לאמור, איך האב שוין דעמאלטס געזאגט פאר ענק אזוי צו זאגן, אל תחטאו בילד, פארזינדיגטס ענק נישט מיט דעם קינד, זאגט די רמב"ן, ער האט זיי געזאגט, ער איז נישט מחויב מיתה אויף די זאכן וואס עטץ האלטס אז ער האט ענק בארעדט פארן טאטן גערעדט לשון הרע געוואלט ענק הרג'נען ער איז א קינד ער האט געטוהן מעשה ילדות קומט זיך אים נישט קיין חיוב מיתה אויף דעם ולא שמעתם עטץ האטס דעמאלטס נישט צוגעהערט וואס איך זאג וגם דמו הנה נדרש און יעצט איז אויך זיין בלוט ווערט געפארשט צוזאמען מיט די בלוט פון די צער פונעם טאטן וואס די אלע יארן קלאגט ער און וויינט ער אז זיין זון איז נישט דא, סיי די בלוט פונעם אלטן טאטן און סיי די בלוט פון יוסף, וואס ער מאכט זיך מיט וואס ער מאכט מיט, דאס אלעס ווערט יעצט געפארשט פון אונז, און אונז ליידן מיר צוליב דעם. די רמב"ן לערנט, וגם דמו מיינט אויכעט, כאטשיג אונז האבן מיר אים נישט געהארגעט, אבער ס'ווערט פאררעכנט פאר אונז ווי גלייך מיר וואלטן אים יא געהארגעט, ווייל ער איז דאך פארקויפט געווארן דורך אונז פאר א קנעכט, און ער איז קיינמאל נישט געוואוינט געווען צו דינען איינעם, ממילא איז זיכער אז ער איז זיכער אומגעקומען דארטן ביי זיין האר וואס ער באגייט זיך מיט אים אן קיין רחמנות, און ער שלאגט אים און פייניגט אים אויף דעם וואס ער טוט נישט די ארבעט וואס א קנעכט טוט געווענליך. נאך א פשט, וגם דמו, אויסער די אכזריות וואס אונז האבן זיך אליין מודה געווען אין די פריערדיגע פסוק אז אונז האבן זיך באגאנגען מיט אים מיט אכזריות וואס אויף דעם קומט זיך אונז אז מען זאל אונז באשטראפן, אבער אויך אויף די חלק פון דמו וואס אונז האבן אים געוואלט הרג'ענען, אויף דעם קומט זיך אונז אויך א שטראף אין צוגאב צו די שטראף וואס ס'קומט זיך אויף די אכזריות. זאגט רשי וגם דמו. אתין וגמין רבויין, די ווארט את און די ווארט גם זענען א ריבוי, דמו איז זיין בלוט וגם דם הזקן, און אויך די בלוט פונעם אלטן. דא דרשנ'ט מען נישט, דמו ודם זרעיותיו, די קינדער זיינע וואס וואלטן געקענט ארויסקומען פון אים, ווייל דער ריבוי שטייט פאר די ווארט דמו, זאגט דער משכיל לדוד דאס איז מרמז אז מען רעדט פון איינער וואס איז א דור פריער פון אים, און נישט די דורות שפעטער. פסוק כג, והם לא ידעו, זיי האבן נישט געוואוסט, כי שומע יוסף אז יוסף פארשטייט פונקטליך וואס זיי זאגן דא, כי המליץ בינותם, ווייל דער פארשפרעכער, דער דאלמעטשער, פלעגט זיין צווישן זיי, האבן זיי געהאלטן אז ער פארשטייט טאקע נישט זייער שפראך. זאגט רשי והם לא ידעו כי שומע יוסף מיינט מבין לשונם, זיי האבן נישט געוואוסט ער פארשטייט זייער שפראך, ובפניו היו מדברים כן, דערפאר האבן זיי זיך ערלויבט צו רעדן פאר זיין פנים אזוי, כי המליץ בינותם, כי כשהיו מדברים עמו, ווען זיי האבן ביז יעצט גערעדט מיט אים, היה המליץ ביניהם, איז געווען א דאלמעטשער צווישן זיי, היודע לשון עברי ולשון מצרי, דער קען ביידע שפראכן, והיה מליץ דבריהם ליוסף ודברי יוסף להם, ער האט מסביר געווען זייערע רייד פאר יוסף און יוסף'ס רייד פאר זיי, לכך היו סבורים, פאר דעם האבן זיי געקלערט שאין יוסף מכיר בלשון עברי. המליץ שטייט מיט א היי הידיעה, ווער איז געווען דער באקאנטער דאלמעטשער, זה מנשה בנו, דאס איז געווען דער זון מנשה, ווייל קיין אנדערע מצריים האבן זיכער נישט געקענט קיין לשון הקודש, מוז זיין אז דאס איז געוועזן יוסף'ס עלטסטער זון. וואס יוסף האט דאך זיכער מיט זיין קינד געלערנט לשון הקודש, ווי ס'שטייט אין די גמרא אז א מענטש איז מחיוב צו לערנען מיט זיין קינד לשון הקודש. פסוק כד, ויסב מעליהם, ווי נאר ער האט געהערט פון זיי אז זיי האבן חרטה, האט ער זיך אוועקגעדרייט פון אויף זיי, ויבך, און ער האט געוויינט. איינמאל ער האט איינגעזען זייער חרטה האט אים אנגעהויבן וויי צו טון פארוואס ער פייניגט זיי דא אזוי אויס, וישב אליהם, נאכדעם האט ער זיך צוריק געקערט צו זיי, וידבר אליהם ער האט גערעדט צו זיי, ער האט פארהאנדלט מיט זיי, אז זיי זאלן ארויסגעבן איינעם, וואס יענער זאל דא בלייבן אלס א משכון, און ווען זיי האבן נישט געהאלטן דערביי, ווייל אזוי זאגט די הלכה, אז ווען א גוי צווינגט א גרופע מענטשן ארויסצוגעבן איינעם און אז נישט וועט מען זיי אלע הרג'ענען, דארפן זיי זיך ענדערש לאזן אלע הרג'ענען און נישט ארויסגעבן דעם איינעם. ויקח מאתם האט ער גענומען פון זיי את שמעון דעם שמעון, די הלכה איז אז אויב ער זאגט קלאר וועמען פון די מענטשן ער דארף דארף מען אים יא געבן, האט ער פארלאנגט דווקא שמעונ'ן, ויאסר אותו לעיניהם, ער האט אים איינגעשפארט פאר זייערע אויגן, ער האט געוואלט אז זיי זאלן זען אז ער מיינט עס זייער ערנסט, און זיי זאלן זיך צואיילן אהיים גיין שנעל און צוריק קומען מיט בנימין, ווייל ווי לאנג זיי זענען נישט דא וועט שמעון זיין איינגעשפארט, אבער למעשה איז עס נאר געווען לעיניהם, ווי נאר זיי זענען ארויס האט ער אים ארויס גענומען. זאגט ער אשר ויסב מעליהם נתרחק מעליהם האט זיך דערווייטערט פון זיי כדי שלא יראוהו בוכה זאלן אים נישט זען וויינען ויבך לפי ששמע שהיו מתחרטין ווייל ער האט געהערט אז האבן חרטה את שמעון פארוואס פונקט שמעונ'ן הוא השליכו לבור ווייל ער איז געווען דער וואס האט אים אריינגעווארפן אינעם גריב כאטשיג ס'שטייט אין פסוק ויקחהו דרש'נען חזל פון די ו' וואס ס'פעלט ויקחהו אז נאר איינער האט אים גענומען און אריינגעשטעלט אין גריב. הוא שאמר ללוי ער איז דער וואס ער האט געזאגט פאר לוי הנה בעל החלומות הלזה בא, ווי רשי שמועסט אויס באריכות אין פרשת ויחי, אז ס'קען נישט זיין אז ראובן האט עס געזאגט, ווייל ער האט דאך אים געוואלט ראטעווען, און יהודה אויכעט, און די אנדערע האבן דאך זיכער נישט גערעדט פאר די עלטערע, מוז זיין אז דאס איז געוועזן שמעון געזאגט פאר לוי, דבר אחר נאך א פשט פארוואס פונקט שמעון האט ער גענומען, נתכוון יוסף להפרידו מלוי האט אינזין געהאט אים צו צושיידן פון לוי שמא יתייעצו שניהם להרוג אותו, ווייל טאמער זיי זענען אינאיינעם וועלן זיי זיך אויסשמועסן אים צו הרג'נען אזוי ווי זיי האבן געהארגעט גאנץ שכם. דער אבן עזרא זאגט אז באמת האט ער געוואלט נעמען דעם עלטסטן, ווייל אזוי איז די סדר ווען ס'איז דא א גרופע מענטשן ברידערס וואס פארזינדיגן זיך, נעמט מען דעם עלטסטן, ער איז שולדיג. אבער דא וואס ער האט מיטגעהאלטן ווי ראובן פארענטפערט זיך און ער זאגט, איך האב ענק שוין מעורר געווען דעמאלטס אל תחטאו בילד, האט ער פארשטאנען פון דעם אז ראובן איז דער וואס האט אים געוואלט ראטעווען, האט ער רחמנות געהאט אויף אים און גענומען דעם קומענדיגן עלטסטן וואס דאס איז שמעון. ויאסור אותו לעיניהם, לא אסרו אלא לעיניהם, נאר פארנט פון זיי איז ער געווען איינגעשפארט, וכיוון שיצאו איינמאל זיי זענען ארויס הוציאו והאכילו והשקהו האט ער אים ארויסגענומען און געגעבן צו עסן און צו טרינקען. פסוק כ"ה, ויצו יוסף, יוסף האט באפוילן פאר זיין באדינער, וימלאו און זיי האבן אנגעפילט, את כליהם, זייערע כלים, בר מיט תבואה, אן קיין שום חשבון זאגט דער רבינו בחיי האבן זיי אנגעפילט די אלע כלים זייערע פול מיט תבואה, און ער האט אויך געהייסן באזונדער ולהשיב כספיהם, צוריק צו קערן זייער געלט, איש אל שקו יעדער מענטש צו זיין זאק, ולתת להם צדה לדרך, און צו געבן פאר זיי שפייז אויפן וועג, ער האט נישט געוואלט אז זיי זאלן אויסנוצן די געקויפטע שפייז, האט ער זיי געגעבן עקסטערע שפייז צו קענען האבן אויפן וועג אהין און צוריק, ער האט זיי געוואלט ווייזן מיט דעם אז ער מיינט נישט זייער שלעכטס, פארקערט, ער טוט מיט זיי א חסד, ער געבט זיי צדה לדרך, אבער זיי זאלן נאר ברענגען דעם ברודער און אויפווייזן מיט דעם אז זיי זענען נישט קיין מרגלים, ויעש להם כן.

דאס הייסט אז פאר איינעם האט ער געהייסן אנצופילן די כלים מיט תבואה, און פאר א צווייטן, מער א נאמן בית זיינע, האט ער געהייסן בדרך סוד שטילערהייט זאל ער געבן א רוק אריין דאס געלט, קיינער זאל נישט וויסן, ס'זאל זיין א באהאלטענע זאך. דער בריסקער רב זאגט, פארוואס עפעס האט יוסף צוריקגעשיקט דאס געלט מיט זיי? זאגט ער, דאס איז געווען א תחבולה פון אים אז זיי זאלן זיכער צוריקקומען, זאגט ער, ווילאנג ס'איז נאר דא א פראבלעם פון הונגער. וועלן זיי זיך שוין אן עצה געבן, בלייבן אין כנען, און זיך ספראווען מיטן הונגער און נישט צוריקקומען, אבער ער האט געוואוסט אז יעקב'ס קינדער, אז דו לייגסט אריין פרעמד געלט אין בערזל, וועט עס נישט קענען זיין ביי זיי, עס וועט זיי ברענען ווי א פייער, זיי וועלן צוריקקומען די שנעלסטע וואס מעגליך. דאס איז געווען א תחבולה, זיי צו מאכן צוריקקומען ווי שנעלער. דער מלבים שרייבט אז די געלט וואס ער האט צוריק געלייגט איז געווען כדי זיי זאלן אפקומען מיט דעם אויף דעם וואס זיי האבן גענומען געלט בשעת זיי האבן אים פארקויפט, ער זאגט אז יעדע זאך איז געווען א מידה כנגד מידה, אויף דעם וואס זיי האבן אים חושד געווען אז ער איז א מוציא דיבה און א מרגל אויף זיי, האט ער זיי פארדעכטיגט ווי מרגלים, אויף דעם וואס מען האט אים אריינגעווארפן אין גריב, האט ער זיי אריינגעשטעלט אויף דריי טעג אין א גריב אין די בית האסירים, און וויבאלד שמעון איז געווען דער וואס האט אים אריינגעשטעלט האט ער אים געלאזט עקסטערע דארטן אין גריב. און פונקט ווי מען האט אים פארקויפט פאר א קנעכט, האט ער צוגעברענגט שפעטער אז זיי זאלן זאגן הנני עבדים לאדוני, און צום סוף האט יהודה זיך אונטערגענומען צו זיין א קנעכט, דאס איז אלעס געוועזן א מידה כנגד מידה אויף די זאכן וואס זיי האבן אים געטון. פסוק כ ו, וישאו את שברם על חמוריהם וילכו משם, זיי האבן געטראגן זייער געקויפטע תבואה אויף זייערע אייזלען, אנגעלאדנט אויף די אייזלען, און גלייך זענען זיי אוועקגעגאנגען פון דארט, זיי האבן זיך גארנישט פארזוימט זאגט דער אור החיים הקדוש, נאר אזוי לאנג ווי ס'דויערט אויפצולאדענען די פעקלעך אויף די אייזלען, און געגאנגען, זיי האבן זיך אפילו נישט איבערגענעכטיגט דארטן, זיי האבן זיך ווי שנעל געוואלט צוריק זען אין שטוב און ברענגען בנימין. פסוק כ ז' ויפתח האחד את שקו, דער איינער האט געעפנט זיין זאק לתת מספוא לחמורו צו געבן מספוא, וואס דאס איז א מין אספסתא, א מין עסן וואס מען געבט פארן אייזל, במלון, אין דעם גאסט הויז ווי זיי האבן גענעכטיגט, וירא את כספו, און ער האט געזען זיין געלט, והנה הוא בפי אמתחתו עס איז געווען אין די עפענונג פון זיין זעקל. זאגט רש י ויפתח האחד, ווער איז געווען דער באקאנטער אחד? הוא לוי דאס איז לוי, שנשאר יחיד משמעון בן זוגו וואס ער איז געבליבן אליינס אן זיין פאר שמעון וואס זיי פלעגן אייביג זיין אינאיינעם יעצט איז ער געבליבן אליינס, פארוואס טאקע האט ער עס פונקט אריינגעלייגט אין לוי'ס זאק? זאגן די מפרשים אז ער האט געוואלט אז די עיקר שרעק זאל קומען אויף לוי, ער מיט שמעון האבן דאך די עיקר אים אריינגעשטעלט אין גריב, זיי זענען געווען די הויפטן פון די גאנצע פלאן, ממילא האט ער געוואלט אז ער זאל דאס מערסטע אפקומען, האט ער אריינגעלייגט דאס געלט ביי אים, אויבן אויף בפי אמתחתו, אז ער זאל עס די ערשטע טרעפן, ער האט געוואוסט, זאגט די תורי זהב, אז זיי גייען זיך נישט צוריקקערן פון וועג גלייך ווייל מען האט געטראפן דאס געלט ביי איינעם, אבער די שרעק וועט זיין, אלע האבן געציטערט ווייל מען האט געטראפן דאס געלט ביי איינעם, די איבריגע געלטער האט ער געלייגט פון אונטן פון די זעקלעך, אזוי ווען זיי קומען אן אהיים אין כנען און זיי ליידיגן זיך אויס די פעקלעך וועלן זיי עס דעמאלטס טרעפן, אויב אז ער וואלט געלייגט אלעס אלעמענס געלטער אויבן אויף, וואלטן זיי זיך צוריק געקערט גלייך פון די מלון, זיי וואלטן נישט אהיים געפארן אפילו. ער האט געוואלט אז דאס זאל נישט געשעהן, האט ער נאר פאר איינעם געלייגט די געלט פון אויבן, דאס איז געווען פאר לוי, און די איבריגע געלט האט ער געלייגט באופן וואס נאר ויהי הם מריקים שקיהם, נאכן אויסלערן די גאנצע זאק האבן זיי דעמאלטס געטראפן די איבריגע געלטער. במלון זאגט רש י במקום שלנו בלילה, די פלאץ ווי זיי האבן איבערגענעכטיגט ביינאכט, אמתחתו הוא שק, ווייל די פסוק הייבט אן את שקו און ער ענדיגט צו אמתחתו, זאגט רש י דאס איז די זעלבע זאך. די מפרשים זאגן, ווער איז דער אחד געווען? דאס איז געווען סתם איינער פון די ברידערס. זאגט דער רמב"ן על דרך הפשט קען מען זאגן אז עס איז געווען סתם איינער פון די ברידערס וואס ער האט געגעבן פאר זיין אייזל צו עסן מספוא, אלע אנדערע האבן זיך באגענוגט מיט סתם שטרוי וואס זיי האבן געקויפט דארטן אין די גאסטהויז, אבער ער האט געהאט ספעציעלע טייערע עסן פאר זיין אייזל, זיין אייזל האט געדארפט מער כח, האט ער זיך געעפנט זיין זעקל, אונטערוועגנס דארט צו געבן דעם מספוא האט ער געטראפן זיין געלט. דער צרור המאור זאגט אז לוי איז געווען אזוי טרוד מיט די צער וואס מען האט אים אוועקגענומען זיין באגלייטער שמעון, אז דארט אין מצרים ווען אלע זענען געגאנגען איינקויפן עסן פאר די בהמות, האט ער נישט געהאט דעם קאפ אויפן פלאץ צו קענען דאס טון, און פאר דעם איז ער געבליבן אן קיין צידה לדרך פאר די בהמות, און דערפאר האט ער דער ערשטער געעפנט זיין זעקל אונטערוועגנס צו גיין אנפיטערן זיין בהמה. אנדערע זאגן, די טור ברענגט אזוי פון זיין טאטע דער ראש, אז שמעון'ס בהמות זענען מיטגעקומען מיט לוי, וויבאלד שמעון איז דארט געבליבן איז שמעון'ס אייזל געגאנגען מיט לוי, קומט אויס אז ער האט געדארפט אנפיטערן צוויי בהמות, פאר דעם האט ער נישט געהאט גענוג, און פאר דעם האט זיך זיין זעקל אויסגעליידיגט ערשט, האט ער געטראפן דאס געלט. פסוק כ ח, ויאמר אל אחיו, האט ער געזאגט, דער איינער, דער לוי, צו זיינע ברידער, הושב כספי, מיין געלט איז צוריקגעקערט געווארן, וגם הנה באמתחתי, אויך דאס איז אין מיין זעקל, אין צוגאב צו דער תבואה וואס ליגט דארט, ויצא לבם, זייער הארץ איז ממש ארויסגעגאנגען, ויחרדו איש אל אחיו לאמור, זיי האבן אפגעציטערט איינער צום אנדערן, צו זאגן, מה זאת עשה אלוקים לנו, וואס איז דאס וואס דער אייבערשטער טוט דא צו אונז, אונז זעען מיר נישט אין דעם די מידה כנגד מידה אויף אונזערע חטאים, ווייל געווענליך וועט דער אייבערשטער באשטראפן מידה כנגד מידה, אזוי איז געווען אקעגן מכירת יוסף, האבן זיי געזען ווי מען נעמט אוועק פון זיי שמעונ'ן, אבער דאס אז דער אייבערשטער זאל געבן געלט, דאס איז דאך ממש א חוטא נשכר, האבן זיי נישט פארשטאנען, פארוואס קומט זיך זיי דאס? זאגט רש י גם הנה באמתחתי, גם הכסף בו עם התבואה, אין צוזאמען מיט די תבואה איז אויך געווען דאס געלט. מה זאת עשה אלוקים לנו, להביאנו לידי עלילה זו, צו ברענגען אונז צו די בלבול, שלא הושב אלא להתעולל עלינו, ס'איז זיכער צוריק געקערט געווארן נאר מיטן ציל צו אונז בארעדן און ארויפלייגן אויף אונז בלבולים אז אונז זעמיר גנבים אויך. פסוק כט, ויבאו אל יעקב אביהם ארצה כנען, זיי זענען אנגעקומען צו זייער טאטן יעקב אין לאנד כנען, ויגידו לו, זיי האבן אים דערציילט את כל הקורות אותם לאמר, אלעס וואס האט זיי געטראפן, אזוי צו זאגן, פסוק ל, דיבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות, דער מענטש, דער האר פונעם לאנד האט גערעדט מיט אונז שווערע רייד, ויתן אותנו כמרגלים את הארץ, ער האט אונז געגעבן, און פארדעכטיגט אזוי ווי שפיאנען אויפן לאנד, פסוק לא, ונאמר אליו, אונז האבן מיר אים געזאגט כנים אנחנו, מיר זענען ווארע מענטשן, לא היינו מרגלים, מיר זענען קיינמאל נישט געווען קיין שפיאנען. פסוק לב, שניים עשר אנחנו אחים בני אבינו, צוועלף זענען מיר ברידער, די קינדער פון אונזער פאטער, האחד איננו, איינער איז נישט דא, אונז ווייסן מיר נישט וואו ער איז, והקטן היום את אבינו בארץ כנען, און דער קליינער איז היינט מיט אונזער טאטן אין לאנד כנען. פסוק לג, ויאמר אלינו האיש אדוני הארץ, דער מענטש, דער בעל הבית פונעם לאנד האט אונז געזאגט, בזאת אדע, מיט דעם וועל איך וויסן כי כנים הם, כי כנים אתם, אז איר זענטס ווארע מענטשן, אחיכם האחד הניחו אתי, איין ברודער זאלט עטס לאזן מיט מיר, זיי האבן נישט געוואלט רעדן זיי האבן נישט געוואלט מער דערשרעקן יעקב האבן זיי נישט געזאגט אפילו אז שמעון איז אין תפיסה, זיי האבן גארנישט פארציילט אז ער האט זיי אליינס געלייגט אין תפיסה, סתם געזאגט כאילו איין ברודער האט ער אויפגעהאלטן מיט זיך, ואת רעבון בתיכם קחו ולכו, צו שטילן די הונגער פון ענקערע שטוב מענטשן, זאלט עטס נעמען און גיין. פסוק לד. והביאו און ברענגטס את אחיכם הקטן ענקער קליינער ברודער אליי צו מיר ואדעה און דעמאלטס וועל איך וויסן כי לא מרגלים אתם אז זענטס נישט קיין שפיאנען כי כנים אתם זענטס אמת'ע מענטשן את אחיכם אתן לכם דעמאלטס וועל איך ענק צוריק געבן ענקער ברודער שמעון ואת הארץ תסחרו און דאס לאנד וועט איר קענען ארום גיין אזוי לערנט רשי ואת הארץ תסחרו תסובבו וכל לשון סוחרים וסחורה, על שם שמחזרים וסובבים אחר פרקמטיא, די גאנצע סיבה פארוואס א סוחר הייסט א סוחר, און סחורה הייסט אזוי, איז נאר ווייל דער סוחר גייט ארום צו זוכן די סחורה, וואס די סחורה איז א מין זאך וואס מען גייט ארום דערפאר. און דא האט ער בעיקר געמיינט צו זאגן אז ביז יעצט זענט עטס פארדעכטיגט אלס שפיאנען, און מען לאזט ענק נישט ארום גיין פריי אינעם לאנד ווי עטס ווילט, אבער ווען עטס וועטס ברענגען בנימין, וועט עטס שוין האבן די מעגליכקייט ארום צו גיין איבערן לאנד. דער תרגום זאגט אבער תסחרו אז מ'עט מאכן דארטן געשעפטן. דער פרדס יוסף ברענגט פון א ספר ליקוטי בשמים, זאגט ער לויט ווי רשי האט אראפגעברענגט אויבן פון חזל, אז יוסף האט זיי געפרעגט פארוואס זענט עטס געגאנגען אין צען עקסטערע טירן, און זיי האבן געזאגט זענען מיר געקומען זוכן אונזער ברודער. איז יוסף האט זיי מיט דעם געמיינט צו זאגן ואת הארץ תסחרו, אז איין מאל עטס ברענגטס בנימין און איך ווייס אז עטס זענטס נישט קיין שפיאנען, וועל איך ענק לאזן ארומגיין אינעם לאנד אויפזוכן ענקער פארלוירענע ברודער. אבער ווען זיי האבן איבערגעזאגט פאר יעקב האבן זיי נישט געוואלט זאגן אזא מין זאך, יעקב האט דאך געהאלטן כי טרוף טורף יוסף. פאר דעם האבן זיי געזאגט אזא מין לשון וואס מ'קען פארשטיין אויף צוויי אופנים. ואת הארץ תסחרו, וואס יוסף האט געמיינט מיט דעם צו זאגן תסובבו מ'עט קענען ארום גיין אויפזוכן דעם פארלוירענעם ברודער, אבער יעקב וועט פארשטיין דעם תרגומ'ס פשט אז דאס מיינט אז מ'עט קענען דארט קומען האנדלן. פסוק ל ה ויהי הם מריקים שקיהם, ס'איז געווען זיי האבן זיך אויסגעלערט זייערע זאקן, והנה איש צרור כספו בשקו, יעדער מענטש האט געטראפן זיין בייטל געלט אין זיין זאק, ויראו את צרורות כספיהם המה ואביהם, וייראו, זיי האבן געזען זייערע בינטלעך מיט געלט, זיי און זייער פאטער, און זיי האבן אויפגעציטערט, זיי האבן זיך דערשראקן, מורא געהאט. זאגט רשי צרור כספו קשר כספו, א בינטל מיט א קניפ, פסוק ל ו, ויאמר אליהם יעקב אביהם, האט דער טאטע יעקב געזאגט צו זיי, אותי שכלתם, מיר האט עטץ אינגאנצן פארוואגלט, עטץ האטס אוועקגענומען פון מיר מיינע קינדער, יוסף איננו, יוסף איז שוין לאנג נישט דא, ושמעון איננו, יעצט איז שמעון אויכעט נישט דא, ואת בנימין תקחו, און בנימין ווילט עטץ אויכעט נעמען, עלי היו כלנה, אויף מיר זענען זיי אלע די צרות פון די דריי, זענען אויף מיר, ס'וועט דרוקן אויף מיר, און ס'וועט מיך אונטערברענגען. נאך א פשט עלי היו כלנה, תרגום ירושלמי זאגט, אויף מיר ליגט די אלע צוועלף שבטים אויפצושטעלן, און דריי פון זיי ווילט עטץ מיר שוין אוועקנעמען. זאגט רש י אותי שכלתם, מלמד שחשדן שמא הרגו או מכרו כיוסף. פון די ווערטער זעט מען אז ער האט אנגעלייגט די שולד אויף די שבטים אז זיי זענען שולדיג דא, ער האט זיך חושד געווען אז זיי האבן אפשר געהארגעט אדער פארקויפט שמעונ'ן, פונקט ווי זיי האבן באמת געטון מיט יוסף. דער מזרחי שטעלט זיך, אויב האט יעקב געהאלטן אז די שבטים האבן פארקויפט יוסף, פארוואס האט ער שפעטער נאך געזאגט אז יוסף איז פארצוקט געווארן? זאגט דער גור אריה, דאס איז נישט קיין קשיא, ער האט נישט געוואוסט אויף זיכער גארנישט, ער האט געהאט א חשד אז זיי האבן אפשר געהארגעט אדער פארקויפט שמעון פונקט ווי ער האט געהאט יעצט א חשד אז זיי האבן עס געטון מיט יוסף אבער קיין דבר ברור האט ער אינגאנצן נישט געוואוסט. אנדערע זאגן אז די ווארט כיוסף דאס האט רש י צוגעלייגט, יעקב אליין האט סתם געהאט א חשד אפשר האבן זיי אים געהארגעט אדער פארקויפט און רש י לייגט צו כיוסף אזוי ווי זיי האבן למעשה געטון מיט יוסף. שכלתם, כל מי שבניו אבודים קרוי שכול ווער זיינע קינדער ווערן פארלוירן פון אים הייסט ער א שכול. פסוק ל' ז'. ויאמר ראובן אל אביו לאמר האט ראובן זיך אנגערופן צו זיין טאטן אזוי צו זאגן, את שני בני תמית, מיינע צוויי זין, דאס הייסט צוויי פון מיינע זין, ראובן האט געהאט פיר קינדער, האט ער געזאגט צוויי פון מיינע קינדער קענסטו הרג'ענען, אנשטאטס די איין קינד בנימין וואס איך נעם, א דאפלט כפל וועל איך דיר באצאלן, און די הרג'ענען מיינט נישט ממש הרג'ענען, ס'איז דאך נישט מעגליך אז מ'זאגט א זיידע זאל הרג'ענען זיינע אייניקלעך, די תרגום זאגט תרגום יונתן אז דאס מיינט ער זאל אים לייגן אין חרם די צוויי קינדער, אנדערע זאגן ער זאל זיי פארשעלטן אז זיי זאלן שטארבן, אם לא אביאנו אליך אויב איך וועל אים נישט צוריק ברענגען צו דיר, תנה אותו על ידי, געב אים דעם בנימין אויף מיין אחריות, ואני אשיבנו אליך און איך וועל אים צוריק קערן צו דיר, זאגט דער אור החיים הקדוש ער האט געהאלטן אז וויבאלד ער האט נישט געהאט א טייל אין מכירת יוסף וועט ער נישט באשטראפט ווערן, און בנימין וועט קענען געהעריג מיטמאכן דעם וועג אהין און צוריק ס'וועט אים גארנישט פאסירן. פסוק ל"ח, ויאמר האט יעקב זיך נישט צוטון געמאכט פון ראובן'ס ווערטער, ער האט בכלל נישט זיך באצויגן צו זיינע רייד, נאר ער האט געענטפערט פאר אלע שבטים אינאיינעם די זעלבע ווערטער וואס ער האט געהאט פארדעם געזאגט, לא ירד בני עמכם, מיין זון וועט נישט נידערן מיט ענק, כי אחיו מת, ווייל זיין ברודער איז געשטארבן, דער ברודער וואס ער האט געהאט, וואס זיי זענען געווען איינציגע קינדער פון דער עקרת הבית רחל, דער ברודער לעבט שוין נישט, והוא לבדו נשאר, ער אליינס איז איבערגעבליבן צו די מאמע. וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה, עס קען אים טרעפן אן אומגליק, ער וועט שטארבן חלילה אויף דעם וועג וואס ער האט צו גיין, און איר והורדתם את שיבתי ביגון שאולה, דעמאלס וועט עטס אראפנידערן מיין עלטער מיט קלאג אין קבר אריין. זאגט רש"י לא ירד בני עמכם. לכאורה וואלט ער זיך געדארפט באציען צו ראובן, רעדן צו אים, לא ירד בני עמך, פארוואס האט ער גערעדט דא צו אלע ברידער, און פארוואס דערמאנט ער נישט עפעס א ווארט צו פארענטפערן קעגן ראובן'ס טענה און בקשה? ווייל לא קיבל דבריו של ראובן, ער האט בכלל נישט אנגענומען די ווערטער פון ראובן, ער האט נישט געהאלטן אז ס'איז ווערד זיך צו באציען דערצו, אמר בכור שוטה הוא זה, ער האט געהאלטן אז דאס איז א שטות וואס ער האט געזאגט, הוא אומר להמית בניו, ער זאגט אז איך זאל הרג'נען זיינע קינדער וכי בניו הם ולא בני, זענען זיי דען נאר זיינע קינדער און נישט מיינע, ס'דאך מיינע אייגענע אייניקלעך, ממילא האט ער זיך בכלל נישט באצויגן צו זיין טענה. דער אור החיים הקדוש איז מסביר, יעקב אבינו האט געזאגט, כי אחיו מת והוא לבדו נשאר, ווייל לכאורה קענען די שבטים טענה'ן, אין ספק מוציא מידי ודאי. אויף בנימין האסט א ספק אפשר וועט אים עפעס געשעהן? שמעון וועט דאך זיכער געהארגעט ווערן טאמער אונז קומען נישט צוריק. ממילא האט יעקב מסביר געווען אז ער האט מער מורא פאר בנימינ'ן ווייל דארט איז שוין דא א חזקה, זיין ברודער איז שוין געשטארבן אויפן וועג. און נאך א זאך, אז אויב בנימין וועט אויכעט שטארבן, בלייבט ער נישט מיט קיין זכר פון רחל, מה שאין כן אויב שמעון שטארבט, איז נאך דא פינף אנדערע ברודערס פון לאה. און אויכעט האט ער צוגעלייגט וקראהו אסון בדרך ס'שטייט נישט א לשון ספק אויב ס'וועט אים טרעפן אן אסון נאר א לשון ודאות ער האט געהאלטן אז וויבאלד פאר יוסף'ן איז געשעהן עפעס אונטערוועגנס איז זיכער אז ביי בנימין וועט אויך עפעס געשעהן מ'זעהט דאך אז סיי זיין מאמע און סיי זיין ברודער האבן געהאט אונטערוועגנס א פראבלעם. איינער איז געשטארבן, די אנדערע פארלוירן געווארן, מילא האט ער געהאלטן אז דאס איז א ברירות אז ס'וועט געשען, און ס'איז א וודאי'דיגע זאך, און פארדעם האט ער אזוי חושש געווען אויף דעם. דער רמבן שמועסט אויס אז די טענה פון ראובן את שני בני תמית איז בערך די זעלבע טענה ווי יהודה האט געזאגט וחטאתי לך כל הימים, פארוואס עפעס ווען יהודה האט עס געזאגט שפעטער אין די פרשה האט יעקב זיך צוטון געמאכט פון דעם, און ביי ראובן האט ער זיך בכלל נישט צוטון געמאכט. זאגט ער א פאר תירוצים, אדער ווייל יהודה איז געווען דער שטערקסטער צווישן די ברידער האט ער געהאלטן אז ער קען זיך אונטערנעמען אחריות מער ווי ראובן, אדער ווייל ראובן האט זיך שוין פארשולדיגט פאר זיין טאטן ביי די מעשה פון בלהה האט ער אים נישט געוואלט מער געטרויען, און בעיקר זאגט ער דארף מען צוקומען צו די דרש פון חזל וואס רשי ברענגט שפעטער אראפ אין די קומענדיגע קאפיטל פסוק ב', אז יהודה האט מיט א תחבולה אויסגעווארט ביז ס'האט זיך געענדיגט דאס ברויט אין שטוב און דעמאלטס האט ער געזאגט פארן טאטן אז ס'איז נישט דא קיין ברירה מער, עס גייען מיר סיי ווי אויסשטארבן אלע קינדער אלע אייניקלעך, ממילא האט נישט קיין פירוש צוריקצוהאלטן בנימינ'ן. און אויף דעם ארויף האט יעקב מסכים געווען. דער אור החיים הקדוש זאגט אז ראובן האט זיך נאר מתחייב געווען אויף די וועלט. והא ראיה, ער האט נאר געזאגט צוויי פון מיינע קינדער קענסטו מיר אוועקנעמען, אבער ער האט נישט מסכים געווען צו פארלירן אלע קינדער, וואס מיט דעם וואלט ער פארלוירן זיין חלק אין עולם הבא אויכעט. יהודה האט זיך געקליגט, און ער האט געזאגט וחטאתי לאבי כל הימים, ער האט זיך אונטערגענומען א חיוב ערבות אפילו אויף יענע וועלט, און יעקב האט געזען אז ער איז אזוי גרייט אונטערצונעמען אחריות, האט ער אים ערלויבט צו נעמען בנימין. קאפיטל מ ג פסוק א והרעב כבד בארץ, די הונגער איז געווען שווער אינעם לאנד, פסוק ב ויהי כאשר כלו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים, ס'איז געווען ווען יעקב און די שבטים מיט זייערע משפחות האבן געענדיגט עסן די גאנצע קויפונג וואס זיי האבן געברענגט פון מצרים, זאגט דער אור החיים הקדוש, נישט ממש אינגאנצן געענדיגט, זיי דארפן נאך איבערלאזן שפייז אויף די וואך צוויי וואס עס דויערט ווי לאנג מען גייט און מען קומט צוריק פון מצרים ברענגען פרישע, אדער קען זיין אז זיי האבן יא אויפגעגעסן די גאנצע וואס זיי האבן געקויפט אין מצרים, אבער זיי האבן נאך געהאט אוועקגעלייגט פון דאס וואס זיי האבן פריער געהאט, פאר מען איז די ערשטע מאל אראפגעגאנגען גענידערט קיין מצרים האבן זיי נאך געהאט אביסל תבואה. ויאמר אליהם אביהם האט דער טאטע געזאגט צו זיי, שובו קערטס ענק צוריק, שברי לנו מעט אוכל, קויפטס אונז כאטשיג אביסל עסנווארג, טאמער מען וועט ענק נישט וועלן פארקויפן צו פיל אבער כאטשיג עפעס אביסל, מען דארף זיך האלטן ביים לעבן. זאגט רשי כאשר כלו לאכול, פארוואס האבן זיי געווארט ביז יעצט? יהודה אמר להם, דער יהודה וואס ער איז געווען דער וואס האט גע'טענה'ט באלד אין די פסוקים אז ער נעמט זיך אונטער אחריות, ערבותשאפט, אויף בנימין, פארוואס האט ער נישט גלייך געזאגט זיין טענה? נאכדעם וואס ער האט געזען אז יעקב נעמט נישט אן ראובן'ס רייד, ווייל ער האט זיך געזאגט אז גארנישט וועט נישט נוצן דא, נאר מען מוז אויסווארטן המתינו לזקן עד שתכלה פת מן הבית, ווארטס אויס פאר דעם אלטן טאטן ביז ס'וועט אינגאנצן אויסגיין די ברויט פון שטוב, און דעמאלטס וועלן מיר אונז קומען מיט א טענה פון אין ספק מוציא מידי ודאי, דא וועמיר זיכער שטארבן, כאטשיג שיק בנימין, וואס א ספק נאר טאמער ס'וועט אים עפעס פאסירן. כאשר כלו זאגט רשי כד שציאו אז די תרגום פון דעם איז ווען זיי האבן געענדיגט דאס הייסט ס'האט זיך אויסגענוצט אינגאנצן, והמתרגם כד ספיקו אז זיי האבן געגעסן וויפיל ס'איז גענוג, דאס איז טועה, ס'איז א גרייז צו טייטשן אזוי, ווייל כאשר כלו הגמלים לשתות מתורגם כד ספיקו. וואס דארט מיינט עס טאקע כששתו די ספוקם הוא גמר שתייתם, זיי האבן געטרינקען פונקט גענוג וויפיל זיי דארפן, זיי האבן מער נישט געדארפט האבן זיי געענדיגט טרינקען. אבל זה אבער דא, כאשר כלו לאכול, מוז מען טייטשן כאשר תם האוכל הוא, ווען ס'האט זיך געענדיגט די עסנווארג, ווען נישט וואלט ער דאך אראפגעשיקט די שבטים נאכנישט צו גיין קויפן פרישע, מוז זיין אז ס'האט זיך געענדיגט די גאנצע, ומתרגמינן כד שציאו. פסוק ג' ויאמר אליו יהודה לאמור, האט יהודה געזאגט צו יעקב אזוי צו זאגן, העד העיד בנו האיש לאמור, דער מענטש, דער הערשער פון מצרים, ער האט אונז אנגעווארנט אזוי צו זאגן, לא תראו פני, עטס זאלטס נישט זען מיין פנים בלתי אחיכם אתכם, ווען ענקער ברודער איז נישט מיט ענק. איז דער מלבים מסביר אז ער האט זיי געזאגט צוויי זאכן, קודם האט ער זיי אנגעווארנט אז זיי וועלן באשטראפט ווערן אויב זיי קומען צוריק אן בנימין, אבער אלס דעמאלס וואלטן זיי אפשר געדארפט איינשטעלן נישט אזויפיל דרייען א קאפ פארן טאטן און אראפגיין אן בנימין, און העכסטנס וועלן זיי ליידן אביסל דערפאר. אבער ער האט דאך געזאגט פאר אונז נאך עפעס, אונז וועלן מיר נישט מעגן זען זיין פנים אן אונזער ברודער,

נאר ווען ענקער ברודער איז מיט ענק זאגט ער יישב הדבר על אופנו, ער האט זייער שיין איינגעזעצט פשט אין פסוק, אבער ולא דקדק לתרגם אחר לשון המקרא, די לשון המקרא איז נישט משמע אזוי ווייל ס'פעלט די ווארט כאשר אחיכם אתכם, די תרגום האט טאקע צוגעלייגט א ווארט כד אבער אין פסוק שטייט עס נישט, און דאס איז א וויכטיגע ווארט וואס איז נישט די סדר צו פארפעלן, ממילא מוז מען טייטשן בלתי אחיכם אתכם אזוי ווי רשי טייטשט אן דעם וואס ענקער ברודער איז מיט ענק.

פסוק ה' ואם אינך משלח לא נרד אויב דו שיקסט נישט מיט בנימין וועלן מיר אפילו איין מאל אויך נישט גיין כי האיש אמר אלינו ווייל דער מענטש האט אונז קלאר געזאגט צו אונז לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם אויב ענקער ברודער איז נישט מיט ענק וועט עטס נישט קענען זעהן מיין פנים ממילא האט נישט קיין פירוש אראפצוגיין ס'זאל מען ניטאמאל קענען אריינקומען צו אים און זיך טענה'ן מ'וועט אים נישט קענען זעהן. פסוק ו' ויאמר ישראל האט יעקב געזאגט, למה הרעותם לי, פארוואס האט עטס מיר שלעכט געטון, להגיד לאיש צו דערציילן פאר דעם מענטש, העוד לכם אח, דער פאקט אז ס'איז דא צו ענק נאך א ברודער. פסוק ז' ויאמרו האבן זיי געזאגט אונז האבן נישט געהאט קיין ברירה, שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו, דער מענטש האט אונז גוט אויסגעפרעגט אויף אונז און אויף אונזער גאנצע משפחה ארום, לאמר צו זאגן העוד אביכם חי, ענקער טאטע לעבט נאך, היש לכם אח, עטס האטס א ברודער? ונגד לו, האבן מיר אונז אים דערציילט על פי הדברים האלה, לויט די אלע רייד וואס ער האט גערעדט מיט אונז און אונז אויסגעפרעגט, האבן מיר אונז אים געמוזט דערציילן. יעצט האבן מיר געזען אז ער פרעגט האבן מיר אונז געענטפערט, אונז וואלט מיר נישט פון זיך אליין פארגעשלאגן איבריגע אינפארמאציע, אבער אז ער האט געפרעגט האבן מיר נישט געהאט קיין ברירה אונז האבן געמוזט ענטפערן. אדער ווי רשי ברענגט פון מדרש, וויבאלד אונז האבן געזען ער ווייסט סיי ווי אלעס, ער וויל אונז נאר פרובירן, ער האט אפילו נאכגעזאגט דעטאלן פון אונזער שטוב וואס ער וואלט נישט געקענט וויסן אן די ניחוש וואס ער מאכט, האבן מיר פארשטאנען פון דעם אז די אלע שאלות וויל ער נאר זען וואס אונז ענטפערן מיר, און טאמער אונז טומיר אביסל פארדרייען די פאקטן וועט ער אונז כאפן דערויף. האבן מיר נישט געהאט קיין ברירה, אונז האבן געמוזט ענטפערן דעם אמת. הידוע נדע האבן מיר אונז געדארפט וויסן, כי יאמר, הורידו את אחיכם אז ער וועט זאגן, נידערטס אראפ ענקער ברודער. זאגט רשי לנו ולמולדתנו למשפחותינו דאס איז די פשוטע פשט, ומדרשו די מדרש זאגט אז לכאורה וואלט געדארפט שטיין לנו ולמשפחתנו, מולדתנו איז א לשון פון אויפציאונג, אזוי ווי יולדו על ברכי יוסף, ווייל אפילו עצי עריסותינו גילה לנו, ער האט אונז אפילו דערציילט וועלכע מינע העלצער אונזערע בעטעלעך ווי אונז זעמיר אויפגעצויגן געווארן האט פארמאגט, פון דעם האבן מיר אונז געזען אז ער ווייסט אלעס און מען קען נישט גארנישט פארהוילן פון אים, מען מוז ענטפערן דעם אמת. ונגד לו האמיר אונז אים טאקע דערציילט שיש לנו אב ואח על פי הדברים האלה, על פי שאלותיו אשר שאל הוזקקנו להגיד לויט זיינע שאלות האמיר אונז געמוזט ענטפערן. כי יאמר טייטש רשי אשר יאמר, אז ער וועט זאגן. ווייל דער ווארט כי האט דאך פיר באדייטן. און איינע פון די איז משמש בלשון אם. ואם משמש בלשון אשר. כי איז משמש אויף אי דילמא אלא דהא. די אי קען מען נוצן אלס אם, וואס אם מיינט אשר, אשר איז אז, אז ער וועט זאגן. הרי זה שימוש אחד מד' לשונות שמשמש כי והוא אי, דאס איז איינע פון די פיר אפטייטשונגען פון די ווארט כי, און דאס איז די ווארט אי, אי דילמא אלא דהא, די ערשטע דערפון איז אי, און אי קען מען טייטשן אז שהרי כי זה כמו אם. די ווארט כי וואס שטייט דא אין פסוק איז אזוי ווי ס'וואלט געשטאנען די ווארט אם, און כמו עד אם דיברתי דברי וואס דארט מיינט עס אויכעט ביז אז איך וועל רעדן מיינע רייד. די זעלבע זאך דא, כי יאמר אז ער וועט זאגן. פסוק ח' ויאמר יהודה אל ישראל אביו. האט יהודה ווייטער געזאגט צו זיין טאטן, שלחה הנער איתי, שיק דעם יונג מיט מיר, ונקומה ונלכה, לאמיר זיך אויפהייבן און גיין, ונחיה ולא נמות, אזוי ארום וועלן מיר קענען לעבן, און אונז העמיר נישט שטארבן. רשי זאגט ונחיה מיינט אונז העמיר אלע אויפלעבן מיטן טרעפן יוסף'ן, און אונז העמיר נישט שטארבן פאר הונגער, דער ספורנו זאגט אונז העמיר לעבן מיט די שפייז וואס אונז העמיר ברענגען, און אונז העמיר נישט שטארבן דורך יוסף'ן וואס ער האט אונז געסטראשעט אז אויב מען ברענגט נישט צוריק בנימין וועט ער אונז הרג'ען אלס מרגלים. זאגט ער גם אנחנו אויך אונז, גם אתה אויך דו, גם טפנו אויך אונזערע קינדער. ווען אונז זאלן מיר אלע דא בלייבן, איז נישט נאר בנימין וואס דו האסט אזוי מורא פאר אים אז ער וועט זיין אין א סכנה אויפן וועג וועט אויסגיין, נאר יעדער פון אונז וועט שטארבן, זעקס און זעכציג נפשות וועלן דא אויסגיין פאר הונגער. אבער אזוי ארום אז אונז העמיר יא גיין, איז נישט נאר בנימין וועט בלייבן לעבן, נאר אויכעט אונז, די שבטים, אויך דו דער טאטע, און אויך אונזערע קינדער. זיי האבן אנגעכאפט דעם סדר, זאגט דער כלי יקר, ווייל חייך קודמין, גם אנחנו, די ערשטע זאך רעדט מען פון זיך, און נאכדעם רעדט מען פונעם טאטן, און נאכדעם פון די קינדער. זאגט רשי ונחיה, נצנצה בו רוח הקודש, ס'האט אריינגעפונקט אין זיינע רייד א רוח הקודש, אז על ידי הליכה זו דורך דעם יעצטיגן גאנג, תחי' רוחך וועט אויפלעבן די גייסט פון יעקב, שנאמר, ותחי' רוח יעקב אביהם ווען מ'איז אים געקומען זאגן אז יוסף לעבט האט ער אויפגעלעבט. ולא נמות ברעב. שמועסט רשי אויס וואס איז געווען די טענה פון יהודה. אז דער בנימין איז א ספק יתפס ספק לא יתפס, ס'איז א ספק צו ער וועט פארכאפט ווערן, צו ס'וועט אים עפעס פאסירן אונטערוועגנס, אבער ואנו כולנו מתים ברעב אם לא נלך, אויב אונז גיימער נישט וועל מיר אלע אויסשטארבן פאר הונגער, מוטב שתניח את הספק ותתפוס את הוודאי, לאז אפ דעם ספק און כאפ אן די וודאי, אין ספק מוציא מידי וודאי, דו קענסט נישט וועגן דעם ספק מאכן אז אונז זאל מיר אלע אויסשטארבן, בנימין אריינגערעכנט. פסוק ט', אנכי אערבנו, איך וועל אים האפטן, זאגט דער בכור שור, יא, אז יהודה האט זיך אונטערגענומען צו האלטן אן עינא פקיחא אויף אים מיט די גרעסטע מעגליכקייטן וואס איז נאר שייך, ער גייט אים אפהיטן פון די היץ און פון די קעלטע, פון די שלעכטע חיות און פון די רויבערס, ממש מיט א מסירות נפש גייט ער זיך איבערגעבן, און ער האט זיך אונטערגענומען אז נאר ער וועט אים אפהיטן ווייל אז נישט וועט עס אויסזען ווי א קדירא דבי שותפי, יעדער האט זיך פארלאזן אויפן צווייטן, מידי תבקשני, פון מיין האנט וועסטו אים צוריקבעטן, איך בין דער איינציגער וואס איז פאראנטווארטליך אויף אים אים צוריקצוברענגען, אם לא הביאותיו אליך, אויב איך וועל אים נישט צוריקברענגען צו דיר. און נישט סתם צוריק ברענגען נאר והצגתיו לפניך איך וועל אים אראפשטעלן פאר דיר לעבעדיגערהייט, וחטאתי לך כל הימים, וועל איך זיין פארזינדיגט פאר דיר אלע טעג אריינגערעכנט אין עולם הבא, וואס דאס איז כולו יום. זאגט רש י והצגתיו לפניך שלא אביאנו אליך מת כי אם חי, וואס נאר ביי א לעבעדיגע מענטש איז שייך די לשון אראפשטעלן, וחטאתי לך כל הימים, לעולם הבא. באמת, אין פרשת ויגש, עמיר לערנען, אז די וחטאתי לך כל הימים מיינט ביידע וועלטן, עולם הזה און עולם הבא. אבער דא קומט רש י אפטייטשן די ווארט כל הימים אז עס גייט ארויף אויף עולם הבא שכולו יום, און דארטן ברענגט רש י ארויס אז יהודה האט זיך פאראנטווארטליך אויף ביידע וועלטן, צו זיין פארוואגלט פון ביידע וועלטן טאמער ער ברענגט נישט צוריק בנימין, ווייל דארטן איז יהודה מסביר פאר יוסף פארוואס ער האט זיך אריינגעווארפן בעובי הקורה, ווייל ער האט זיך אונטערגענומען אחריות אויף ביידע וועלטן. דא דארף מען נאר שרייבן לעולם הבא און איך פארשטיי שוין פון דעם אטאמאטיש אויכעט בעולם הזה וואס איז נאר א טפל. און דארט ברענגט ער ארויס ביידע וועלטן ווייל ער וויל שטערקער מאכן די ווערטער וואס ער זאגט פאר יוסף'ן. פסוק י, כי לולא התמהמהנו, ווען נישט וואס אונז האמיר זיך דא יעצט פארזוימט. כי עתה שבנו וואלט מען זיך שוין יעצט צוריק געקערט זה פעמיים, שוין צום צווייטן מאל וואלט מען זיך יעצט געקענט צוריק קערן, וואלט מען שוין לאנג געווען צוריק מיט בנימינ'ן און מיט שמעון. זאגט רש י לולא התמהמהנו על ידך, ווען נישט וואס אונז זעמיר אויפגעהאלטן געווארן דא דורך דיר, כבר היינו שבים עם שמעון, וואלט מען זיך שוין צוריק געקערט מיט שמעון, ולא נצטערת כל הימים הללו, די אלע טעג וואס דו ביסט דיך מצער דא איז ממש א שאד, וואלט מען שוין געקענט לאנג צוריק זיין. פסוק י א, ויאמר אליהם ישראל אביהם האט דער טאטע יעקב געזאגט צו זיי, אם כן, אויב אזוי, אז איך זעה עטס האטס טאקע גערעכטע טענות, און איך בין געצווינגען צו שיקן מיט ענק בנימין, אפוא מוז איך אבער זוכן וואו איז דא עפעס א גוטן עצה וואס איך קען ענק געבן, און איך זאג ענק זאת עשו, דאס זאלט עטס טון, קחו נעמטס מזמרת הארץ, פון די לויב פונעם לאנד, זאכן וואס יעדער באזינגט דעם לאנד אז ס'האט אזעלכע גוטע פירות, בכליכם, לייגטס עס אריין אין ענקערע כלים, והורידו לאיש מנחה, און נידערטס אראפ פאר דעם מענטש דארטן א מתנה. וואס זאלט עטס אלץ נעמען? מעט צרי, אביסעלע צרי, וואס רשי זאגט אין פרשת וישב אז דאס איז שרף הנוטף מעצי הקטף, ומעט דבש און אביסל האניג, און פארוואס נאר אביסל און אביסל? זאגט דער טור, ווייל עטס זאלטס נישט אויסזען ווי עשירים, ער זאל ענק נישט אנקוקן ווי גאר רייכע מענטשן, אפשר דעמאלט וועט ער ארויפשרויפן די פרייזן פאר די אלע תבואה וואס עטס ווילטס קויפן. דער מלבי"ם זאגט, עס זאל נישט אויסקוקן ווי עטס ווילטס אים אונטערקויפן. אזוי איז די סדר ווען מען קומט צו א חשוב'ן פערזענליכקייט גיבט מען עפעס א מתנה'לע, אבער אז עטס וועטס געבן צופיל וועט עס אויסקוקן ווי שוחד. דער ספורנו זאגט אז ווען יעקב האט געשיקט פאר עשיו די מתנות וואס עשיו איז געווען א געלטגייציגער פארשוין האט ער אים געמוזט שיקן גרויסע קוואנטומען אזוי ער זאל זיך גוט אנזעטיגן דעם אויג אבער יוסף איז דאך געווען דער הערשער אויף גאנץ מצרים ער האט גענוג געלט ס'פעלט אים גארנישט. האט מען נאר געדארפט טראגן קלייניקייטן, אביסל פון דעם אביסל פון דעם, פארשידענע וויכטיגע זאכן, וואס די חזקוני זאגט אז אין מצרים האט געמאנגלט אין די פראדוקטן, און ס'איז נאר געווען אין ארץ ישראל, ווי מ'זעט טאקע אין פרשת וישב אז דאס זענען געווען די זאכן וואס די ישמעאלים האבן געליפערט קיין מצרים ווייל ס'איז נישט געווען צו באקומען דארטן, אביסל פון די וויכטיגע זאכן וואס מ'קען נוצן אין בית המלכות, דאס זאלט עטס טראגן פאר אים.

צוצופיצן די ווערטער וואס מען נוצט, טייטשט ארויס דעם פסוק אזוי, אם כן אזדקק לעשות, אויב איך וועל טאקע אזוי מוזן טון, שאשלחנו עמכם איך זאל מיטשיקן בנימין מיט ענק, צריך אני לחזור ולבקש דארף איך אבער נאכגיין און זוכן איה פה וואו איז דא תקנה ועצה להשיאכם, עפעס א גוטע תקנה און א עצה ענק צו געבן, ואומר אני זאג איך ענק, זאת עשו דאס זאלט עטס טון, פרובירטס כאטשיג צו נעמען א מתנה אז ער זאל ענק וועלן שיין אויפנעמען, מזמרת הארץ מתורגם מדמשבח בארעא, פון די זאכן וואס זענען געלויבט אינעם לאנד, שהכל מזמרים עליו כשהוא בא לעולם, ווען די זאכן קומען, טוען מענטשן זינגען דערויף, מען פריידט זיך זייער שטארק. נכאת שעווה, שטעלן זיך די מפרשים אז אין פרשת וישב האט רשי געברענגט צוויי פשטים אויף נכאת, ער האט געברענגט פונעם תרגום אז דאס מיינט שעווה, אבער ער האט אויך געברענגט א פשט אז דאס מיינט אסאך מיני בשמים צוזאמען, פארוואס דא כאפט ער אן נאר שעווה? זאגט דער משכיל לדוד אז אין פרשת וישב איז געשטאנען קודם נכאת און נאכדעם צרי, זעט מען אז נכאת איז חשוב'ער פון צרי, ממילא מיינט עס דארט א גאנצע הויפן פון אסאך מיני בשמים, דא אבער שטייט קודם צרי און נאכדעם נכאת, זעהן מיר אז נכאת איז אביסל ווייניגער חשוב ווי צרי, מוז מען זאגן אז דאס מיינט שעווה. די טורי זהב זאגט אז דארטן איז געשטאנען נכאת די ערשטע זאך, קען מען זאגן אז דאס איז א שם כלל, און נאכדעם רעכנט ער אויס פארשידענע ענינים פרטיים, אבער דא ווי ס'שטייט פיר פרטית'דיגע זאכן, צרי, דבש, און בטנים און שקדים, און אין צענטער שטעלט ער אריין נכאת, קען מען נישט זאגן אז נכאת איז א כלל זאך, ווייל דעמאלטס וואלט עס נישט אריינגעפאסט אינדערמיט פון פרטית'דיגע זאכן, מוז זיין אז דאס איז אויכעט א פרט ס'איז איין געוויסע פראדוקט וואס דאס איז שעוה. בטנים זאגט רש י לא ידעתי מה הם, כ'ווייס נישט וואס דאס איז, ובפירושי אלף בית של ר' מכיר, ס'איז געווען א ברודער פון רבינו גרשום וואס האט געמאכט א ספר אלפא ביתא, וואס דארט האט ער אויסגעשמועסט די טייטש פון שווערע ווערטער, ראיתי דארט האב איך געזען אז דאס איז פיסטאציעס, ודומה לי שהם אפרסקים, רש י זאגט אבער אז דאס איז אפרסקים, וואס דאס איז א מין פירי. פסוק י ב, זאגט יעקב ווייטער פאר די קינדער וכסף משנה, געדאפלטע געלט, קחו בידכם זאלט עטס נעמען אין ענקער האנט, ווייל ס'קען זיין אז די פרייז איז שוין ארויף, זייט עטס זענט פריערדיגע מאל געווען דארט, ואת הכסף המושב בפי אמתחתיכם, די געלט וואס איז צוריקגעקערט געווארן ביי די עפענונג פון ענקערע זעקלעך, תשיבו בידכם זאלט עטס צוריקקערן אין ענקער הענט, אולי משגה היא, אפשר איז דא געווען א טעות, מ'האט פארגעסן צו נעמען פון ענק דאס געלט. זאגט רשי וכסף משנה, פי שניים כראשון, דאפלט ווי די ערשטע מאל, ווייל ס'קען נישט מיינען סתם נאכאמאל אזויפיל געלט ווי די צוריקגעקערטע, און פאר דעם רופט ער עס אן כסף משנה, אזוי ווי א משנה למלך, אז דאס איז געווען נאכאמאל אזויפיל געלט צוגעשטעלט צו די פריערדיגע, ווייל דעמאלס וואלט געדארפט די פסוק אנהייבן מיט די כסף המושב, די געלט וואס מ'האט צוריקגעקערט, און צולייגן נאכדעם, וכסף משנה, און נאך געלט זאלט עטס נעמען. ווייל די פסוק הייבט אן כסף משנה מוז מיינען אז דאס איז געדאפלט, קחו בידכם לשבור אוכל צו קויפן נאך שפייז, שמא הוקר השער קען זיין די פרייז איז שוין ארויפגעגאנגען, אולי משגה היא שמא הממונה על הבית שכחו שוגג, ס'קען זיין אז דער וואס איז ממונה דארט אויפן שטוב האט בשוגג פארגעסן צו נעמען ענקער געלט, ווי דער רשבם שמועסט אויס אז די סדר איז געווען אז מ'האט געלאזט דעם בייטל געלט אויף די זעקל מיט די תבואה, כדי יעדער איינער זאל דערקענען וועלכע זעקל ס'איז זיינס, האט מען געלאזט דארטן די געלט, און לויט די סומע געלט וואס ס'ליגט דארט האט ער געקענט פארשטיין וועלכע ס'איז זיינס, אבער אין די לעצטע מינוט האט עס דער ממונה דארטן גענומען, און קען זיין אז ביי ענק האט ער פארגעסן און נישט גענומען דאס געלט. פסוק י ג, ואת אחיכם און אויך ענקער ברודער בנימין קחו נעמטס, וקומו און הייבטס ענק אויף שובו קערטס ענק צוריק, אל האיש, צו דעם מענטש. פסוק י ד וקל שקי און דער אייבערשטער וואס ס'איז דא גענוג ביי אים צו געבן, יתן לכם רחמים לפני האיש, זאל געבן פאר ענק רחמנות פאר דעם מענטש, עטס זאלט נושא חן זיין ביי אים, ושילח לכם את אחיכם אחר, ער זאל ענק באפרייען ענקער אנדערן ברודער, דאס איז שמעון, ואת בנימין, און אויכעט זאל ער צוריק לאזן בנימין. ואני און איך, כאשר שכלתי, שכלתי, אזוי ווי איך בין שוין פארוואגלט מיט יוסף און שמעון וואס פעלן פון מיר, בין איך שוין זיין פארוואגלט אויכעט פון בנימין, אויף א ספק ביז דערווייל ווילאנג עטס קומט צוריק. דער רמבן לערנט, כאשר שכלתי, שכלתי, איין מאל איך האב פארלוירן דעם יוסף'ן, איז מיין לעבן שוין גארנישט ווערט, מען קען מיך שוין גארנישט פארוואגלען מער, מען קען מיך שוין גארנישט אנטוהן, יעדע צרה וואס קומט אויף מיר, באדערט מיך שוין נישט אזוי שטארק ווייל איך האב די גרעסערע צרה פון יוסף מיין באליבטע זון וואס ער פעלט מיר, ממילא אזוי ווי איך בין שוין פארלוירן העט מיר שוין גארנישט ערגער ווערן אפילו ער וועט מיר צונעמען בנימינ'ן אויך. זאגט רשי וקל שקי מעתה פון יעצט אז עטס האט שוין די אלע עצות וואס איך האב אים געגעבן מען זאל נעמען די מתנות און דאפלט געלט און צוריק געבן די אלטע געלט אינכם חסרים כלום, ס'פעלט ענק שוין גארנישט עטס האט שוין אלעס, אלא תפילה. איין זאך א וויכטיגע זאך פעלט ענק נאך אויס און דאס איז תפילה, און הריני מתפלל עליכם איך דאווען טאקע פאר ענק אז וקל שקי שדי בנתינת רחמיו, ס'איז גענוג מיט די געבן פון זיין רחמנות, ווען ער געבט רחמנות פאר איינעם איז דאס גענוג פאר יענעם, וכדי היכולת בידו ליתן, ס'איז דא גענוג די מעגליכקייט ביי אים אין די הענט צו געבן, ער, יתן, לכם רחמים זה פשוטו, ומדרשו, די מדרש זאגט אז ער האט געמיינט עפעס אנדערש מיט דעם שקי מי שאמר לעולם די, דער וואס האט געזאגט פאר די וועלט גענוג, ווען די וועלט איז באשאפן געווארן האט זיך עס אויסגעשפרייט מער און מער, און דער אייבערשטער האט געזאגט ס'איז גענוג, יאמר די לצרותיי ער זאל זאגן גענוג פאר מיינע צרות, שלא שקטתי מנעוריי פון מיין יוגנט אן האב איך קיינמאל נישט געהאט קיין רואיגקייט, איך האב געהאט צרות לבן, צרות עשיו, צרות רחל, זי איז געשטארבן יונגערהייט, צרות דינה מ'האט איר אוועקגעכאפט, צרות יוסף, צרות שמעון, און יעצט צרות בנימין. ושלח לכם זאגט רשי ויפטר לכון כתרגומו, ווי די תרגום זאגט א לשון פון פטר'ן, ער זאל אים באפרייען, יפטרנו מאסוריו ער זאל אים פטר'ן פון זיין געפענגעניש, לשון לחפשי ישלחנו, ואינו נופל בתרגום לשון וישלח, מען קען דאס אבער נישט איבערטייטשן מיט א לשון פון שיקן, שהרי לשם הם הולכים אצלו, זיי גייען דאך יעצט אהין צו אים, וואו זאל ער שיקן בנימין, ער דארף אים פשוט באפרייען און איבערגעבן אין ענקערע הענט. את אחיכם, זה שמעון. וואו דער רמבן זאגט אז ער האט אים נישט געוואלט דערמאנען ביים נאמען ווייל ער איז נאך געווען ברוגז אויף אים אויף די מעשה פון שכם. אחר, דאס איז אן איבעריגע ווארט, רוח הקודש נזרקה בו לרבות יוסף, ס'איז אריינגעקומען א רוח הקודש ביי אים, אז ער האט שוין מתפלל געווען דא אויכעט, אז יוסף, אפילו ער האט נישט געוואוסט צו ער לעבט צו נישט, איז אריינגעקומען אין זיין תפילה די ווארט אחר, מתפלל צו זיין אז יוסף זאל אויכעט צוריקקומען, ואני און איך עד שובכם ביז ענקער צוריקקער, אהיה שכול מספק, פון א ספק אויס וועל איך זיין פארוואגלט כאשר שכלתי מיוסף ומשמעון שכלתי מבנימין. פסוק טו, ויקחו האנשים את המנחה הזאת, די מענטשן, ער רופט זיי דא אן מענטשן און נישט סתם ברידער, ווייל זיי זענען געגאנגען פלינק, ווי גרויסע מענטשן, האבן זיי גענומען די מתנה, ומשנה כסף לקחו בידם, די געדאפלטע געלט האבן זיי גענומען אין זייער הענט, און פארשטייט זיך אז זיי האבן אויך מיטגענומען די כסף המושב בפי אמתחותיהם, נאר ער דארף נישט רעדן דערפון ווייל דאס האבן זיי שוין פון פארדעם אויך געהאט, זיי האבן עס נישט געדארפט נעמען, ער רעדט דא נאר זאכן וואס זיי האבן יעצט געדארפט פריש צוזאמקלויבן, די אנדערע די אלטע געלט איז שוין געלעגן ביי זיי אוועקגעלייגט. ואת בנימין האבן זיי גענומען? ויקומו זיי האבן זיך אויפגעהויבן וירדו מצרים זיי האבן גענידערט קיין מצרים ויעמדו לפני יוסף זיי האבן זיך אראפגעשטעלט פאר יוסף אבער זיי האבן געציטערט צו רעדן צו אים, און יוסף האט אויך נישט גערעדט ביזדערווייל צו זיי ווייל ער איז געווען זייער איבערראשט פון זען בנימינ'ן, און יוסף האט געהייסן אז מען זאל זיי לאדענען צו די סעודה, און זיי האבן זיך דערשראקן אז די סיבה פארוואס ער רעדט נישט צו זיי, ווייל ער איז נאך ברוגז אויף זיי וועגן די געלט וואס זיי האבן אוועקגעכאפט, און פאר דעם האבן זיי זייער מורא געהאט ווי ס'שטייט ווייטער אין די פסוקים. זאגט רש"י ואת בנימין, מתרגמינן ודברו ית בנימין, די תרגום לייגט דא אריין נאך א ווארט אז זיי האבן געפירט בנימינ'ן מיט ווערטער, פארוואס קען ער נישט שרייבן סתם וית בנימין אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק ואת בנימין, לפי שאין לקיחת הכסף ולקיחת האדם שווה בלשון ארמי, אויף לשון הקודש קען מען זאגן די זעלבע לשון פון קיחה לקיחה סיי ביי חפצים און סיי ביי מענטשן, פארדעם האט די פסוק גארנישט געדארפט שרייבן נאך א לשון לקיחה ביי בנימין, אבער אויף אראמיש קען מען עס נישט נוצן מיטן זעלבן אויסדרוק, בדבר הנקח ביד א זאך וואס מ'נעמט מיט די הענט מתרגמינן ונסיב. ודבר הנקח בהנהגת דברים א זאך וואס מען נעמט דורך דעם וואס מען פירט אים מיט רייד, מען זאגט אים קום, אזוי ווי ביי א מענטש, מתרגמינן ודבר, פאר דעם האט די תרגום צוגעלייגט ודברו ית בנימין. פסוק טז וירא יוסף איתם את בנימין, יוסף האט געזען מיט זיי דעם בנימין ויאמר לאשר על ביתו, האט ער געזאגט צו דער וואס איז געווען ממונה אויף זיין שטוב, דער תרגום יונתן זאגט אז דאס איז געווען מנשה, הבא את האנשים הביתה. ברענג אריין די מענטשן דא אין שטוב אריין, וטבוח טבח, זאלסט שעכטן בהמות, והכן, און דאס צוגרייטן, זאגן חזל אז דאס מיינט אז ער זאל זיי ווייזן אז עס איז כשר געשאכטן, און ער זאל עס צוגרייטן מיטן ארויסנעמען די גיד הנשה, ארויסנעמען אלע פעטנס וואס אידישע קינדער עסן נישט, אין מדרש שטייט והכן אז דאס איז געוועזן ערב שבת און מען האט עס געדארפט צוגרייטן ווייל שבת וועט מען נישט קענען קאכן, כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. מיט מיר וועלן עסן די מענטשן ביי די מיטאג סעודה. זאגט רש"י וטבוח טבח והכן, כמו ולטבוח טבח ולהכן, ער האט געהייסן מען זאל אריינברענגען די מענטשן אין שטוב, וטבוח טבח מיינט און מען זאל שעכטן, ער האט נישט געהייסן פאר דעם ממונה אז ער זאל אליין שעכטן, נאר ער האט געהייסן אז ס'זאל אויך ווערן געשאכטן, ואין טבוח לשון ציווי, שהיה לו לומר וטבח. בצהריים, זה מתורגם בשירותא, דער בצהריים טייטשט נישט די תרגום מיט א לשון פון מיטאג, נאר מיט א לשון בשירותא שהוא לשון סעודה ראשונה בלשון ארמי, ובלע"ז דיסניי. ער טייטשט דאס מיט אזא מין ווארט וואס אויף אראמיש מיינט דאס די ערשטע סעודה פונעם טאג. ויש הרבה בגמרא, מען טרעפט אזא אויסדרוק פון שירותא, שדא לכלבא שירותיה, בצע אכולה שירותא, אבל כל תרגום של צהריים, אלע אנדערע מאל ווי ס'שטייט צהריים און ס'מיינט מיטאג, זאגט דער תרגום טיהרא. דא שטייט אבער שירותא. זאגט די שפתי חכמים, ווייל ס'קען נישט מיינען אז דא איז געווען די סעודה אינמיטן טאג, ווייל מ'עסט דאך געווענליך, דורכשניטליכע מענטשן עסן דעם פערדן שעה אין טאג, און אפילו תלמידי חכמים וואס עסן יא דעם זעקסטן שעה, איז דאס אנהייב פונעם זעקסטן שעה, קען זיי נישט זיין אז ער האט זיי אויפגעהאלטן ביז נאכמיטאג, נאר ס'מיינט ביי די סעודה. די משכיל לדוד זאגט אז צהריים מיינט ווייטער מיטאג, און די סדר פון תלמידי חכמים צו עסן אינעם זעקסטן שעה, קען זיין אפילו ביים סוף פון זעקסטן שעה, ווען ס'איז שוין ממש האלבער טאג, און די גאנצע סעודה ווערט אנגערופן צהריים ווייל מען עסט עס אין די מיטאג שעות. רבינו בחיי זאגט אז די סדר פון חשוב'ע מענטשן וואס זענען פארנומען, זיי דארפן ערלעדיגן וויכטיגע זאכן, אז זיי עסן נישט גלייך אינדערפרי, נאר זיי עסן אזוי אינמיטן טאג. פסוק י"ז, ויעש האיש, לויט ווי אונז האבן מיר געשמועסט אז דער ממונה צו וועם יוסף האט גערעדט איז געווען מנשה, שטעלט זיך די דעת זקנים אז מען זעט אז אפילו מנשה ווערט דא אנגערופן איש, חזל זאגן, אז ביי די דרייצן יאר ווערט מען אנגערופן אן איש, ווייל מען טרעפט שמעון ולוי, וואס ביי די מעשה פון סדום זענען זיי געוועזן פונקט דרייצן יאר און דארט ווערן זיי אנגערופן איש. אבער אויב איך זאל זאגן אז דא גייט ארויף אויף מנשה, מנשה האט נישט געקענט זיין דא מער ווי ניין יאר אלט, ווייל ווען יוסף איז ארויסגעקומען פון תפיסה איז ער געווען דרייסיג יאר אלט, און דא האט מען געהאלטן בערך ניין יאר שפעטער, קען נישט זיין אז ער איז געווען עלטער ווי ניין יאר, און דאך שטייט די פסוק אויף אים איש. איז דא אבער א תירוץ פון רבי יהודה החסיד, לגבי ער ואונן זאגט ער עס אז כאטשיג זיי זענען געווען אכט יעריגע קינדער און מען שטראפט נישט פון הימל אונטער צוואנציג, אבער ס'ווענדט זיך נישט אלעס אין די יארן, ס'ווענדט זיך אויכעט אין די דעת, אז א קינד האט מער פארשטאנד קען ער שוין הייסן א גדול אפילו יונגערהייט, די זעלבע זאך מיט מנשה, ווערט ער אנגערופן איש אפילו ער נאך געווען ניין יאר. זאגט די פסוק דער מענטש האט געטון כאשר אמר יוסף, ער האט טאקע אריינגעברענגט די מענטשן, צוגעגרייט די סעודה, ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף, ער, דער מענטש האט אריינגעברענגט די מענטשן, ער האט אריינגעברענגט די שבטים צו יוסף'ס שטוב, נאכנישט אריינגעברענגט טיף אינעווייניג, ער האט זיי געברענגט צום הויז אריין. פסוק י ח, וייראו האנשים, די מענטשן האבן מורא באקומען, כי הובאו בית יוסף, ווייל זיי זענען געברענגט געווארן צו יוסף'ס שטוב, ויאמרו האבן זיי געזאגט, ס'איז נישט קיין נארמאלע סדר אז מען זאל אהער ברענגען מענטשן וואס ווילן קויפן תבואה, צו יוסף'ס פריוואטע שטוב אריין, נאר אז זיכער וויל מען אונז אריינלייגן אין תפיסה וואס ער האט דא ביי זיך אינדערהיים על דבר הכסף וועגן די געלט השב בם תכעיסני בתחילה וואס איז פריערדיגע מאל צוריקגעקערט געווארן אין אונזערע זעקלעך אנחנו מובאים ווערן מיר דא אריינגעברענגט טיפער אין זיין הויז להתגולל עלינו ארויפצוקאלערן אויף אונז ס'זאל ווערן ארויפגעקאלערט אויף אונז א בלבול ולהתנפל עלינו צו ווערן ארויפגעפאלן אויף אונז, ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו, ער וויל אונז נעמען פאר קנעכט און ער וויל אוועק נעמען אונזערע אייזלען, זאגט דער רמבן זיי האבן זיך געדאגה'ט וועגן די אייזלען, ווייל אויף די אייזלען זענען דאך געליגן די תבואה וואס האט געדארפט גיין צו זייערע הייזער צו מפרנס זיין זייערע שטוב מענטשן, און דא אז מען וועט זיי אויפהאלטן וועלן די שטוב מענטשן חלילה אויסגיין פאר הונגער. אנדערע זאגן אז ווילאנג מ'האט נישט גענומען די אייזלען האבן זיי געקענט טראכטן אז מ'וויל זיי נעמען אויף א שמועס. אבער פאר וואסערע סיבה דארף מען אהערברענגען די אייזלען אויב נישט אז מ'וויל אונז אוועקכאפן די אייזלען מ'וויל אונז איינשפארן דא? זאגט רש י וייראו האנשים כתוב הוא בשני יודין, ס'שטייט מיט צוויי יודעלעך ותרגומו ודחילו זיי האבן מורא געהאט כי הובאו בית יוסף ואין דרך שאר הבאים לשבור בר ללון בבית יוסף, ס'נישט די סדר פון אנדערע וואס קומען קויפן תבואה צו איבערנעכטיגן אין יוסף'ס שטוב. כי אם בפונדקאות שבעיר, נאר אין די גאסט הייזער וואס איז דא אינעם שטאט, וייראו האבן זיי מורא באקומען שאין זה אלא לאספם אל משמר מען וויל זיי פשוט איינשפארן, אנחנו מובאים שטייט דא א לשון הווה מיר ווערן געברענגט, למעשה שטייט דאך שוין אנהייב פסוק אז זיי זענען געברענגט געווארן, פאר דעם שמועסט רש י אויס אל תוך הבית הזה, זיי זענען געברענגט געווארן צום טויער פונעם הויז, און יעצט ווערן זיי אריינגעברענגט טיפער אינעם הויז, להתגולל,

שהוא לשון מלכות, לויטן תרגום איז להתגולל א לשון פון זיך גרויסן און הערשאפטן אויף יענעם, איז די תרגום טייטש להתגולל עלינו, זיך צו גרויסן אויף אונז, און להתנפל עלינו, און ארויפצולייגן אויף אונז א בלבול. פסוק י ט. ויגשו אל האיש אשר על בית יוסף, האבן זיי זיך דערנענטערט צו דעם מענטש, מנשה, וואס ער איז געווען געשטעלט אויף יוסף'ס הויז, וידברו אליו פתח הבית, זיי האבן גערעדט צו אים ביים טיר פונעם הויז, זיי האבן נישט געוואלט אריינגיין צו טיף אינעווייניג, זיי האבן זייער מורא באקומען וואס עס גייט דארט פאר, אז מען וועט זיי איינשפארן, ממילא האבן זיי אים אזוי ארויסגערוקט ביזן טיר, און דארט זענען זיי געבליבן רעדן מיט אים, זיי האבן זיך מתוודה געווען אז זיי ווייסן פון די געלט צו זאגן און זיי האבן עס טאקע צוריקגעברענגט. זאגט דער בכור שור אז אויב זיי וואלטן זיך מודה געווען אויף די געלט שוין נאכדעם וואס זיי זענען טיף ביי יוסף אינדערהיים וואלט איך געזאגט אז זיי האבן עס נאר געטון מחמת יראה, נישט פרייוויליג, זיי האבן געזען דארטן די אלע קייטן מיט וואס מען גייט זיי איינשפארן האבן זיי זיך דערשראקן, אבער יעצט האבן זיי אריינגעכאפט ווען זיי זענען נאך געשטאנען ביים עפענונג פונעם הויז, און גלייך האבן זיי פארציילט פון זיך אליין די מעשה מיט די געלט אז זיי האבן עס צוריקגעברענגט. פסוק כ ויאמרו האבן זיי געזאגט בי אדוני, איך בעט דיך, מיין האר, ירד ירדנו בתחילה לשבור אוכל, מיר זענען אין אנהייב אראפגעקומען צו קויפן עסנווארג, זאגט רשי בי אדוני איז א לשון בעיא פון בעטן ותחנונים הוא, בלשון ארמי טרעפט מען אזא אויסדרוק בייא בייא וואס דאס מיינט א לשון פון א געשריי וואס איינער רעדט זיך אפ, ירד ירדנו, שטייט א דאפלטע לשון ירידה, כאטש ארץ ישראל איז טאקע העכער ווי מצרים און ס'פאסט זיך צו זאגן א לשון ירידה, אבער די דאפלטע לשון קומט אונז לערנען אז ירידה היא לנו, דאס איז א ירידה פאר אונז, פון אונזער מדריגה אז אונז האבן געמוזט קומען קויפן ביי אנדערע אזוי געווענליך פלעגן מיר אונז פארטיילן און יעצט זענען מיר אונז געווען די נצרכים. די גור אריה זאגט אז דאס לערנט מען ארויס פון דעם וואס זיי האבן גענוצט א לשון ירידה אנהייב פון זייערע ווערטער, וואס דאס איז נישט קיין גוטע זאך אנצוהייבן מיט א לשון וואס קען מיינען א דערנידערקייט, און אז זיי האבן אנגעהויבן מיט דעם האבן זיי טאקע געמיינט דאס ארויסצוברענגען אז דאס איז געווען פאר זיי א ירידה. רגילים היינו לפרנס אחרים, מיר פלעגן שפייזן אנדערע, עכשיו אנו צריכים לך, יעצט דארפן מיר צוקומען צו דיר. זאגט די משכיל לדוד זיי האבן געוואלט דא ארויסברענגען אז ס'קען נישט זיין אז זיי זענען גנבים, זיי זענען נישט קיין קארגע מענטשן בכלל, זיי זענען נישט אנגעוויזן אויף יעדן פרוטה, זיי זענען דאך מענטשן מיט ברייטע הערצער, זיי פלעגן אמאל אסאך אוועקטיילן פון זיך, ס'איז נאר יעצט וואס זיי זענען געענגט אין די הונגער, אבער זיי האבן בכלל נישט אזעלכע השגות ווי האלטן דאס געלט פאר זיך אדער צוריקכאפן דאס געלט נאכדעם וואס זיי האבן עס געגעבן. פסוק כא פארציילען זיי ווייטער ויהי כי באנו אל המלון, ס'איז געווען ווען אונז זעמיר אריינגעקומען אין דעם גאסט הויז, זיי קומען זיך פארענטפערן פארוואס זיי זענען נישט גלייך צוריק געקומען מיט די געלט, ווייל די גאסט הויז איז נישט געווען ממש אינעם שטאט, שוין געווען אינדרויסן, שוין געווען ווייט, זענען שוין געווען אינטערוועגנס, און זיי האבן אויך געטראפן זאגן זיי די געלט ביי יעדנס זעקל, און אז אלע זאלן זיך צוריקקערן וועט עס צו לאנג אויפהאלטן זייער רייזע, און זייערע משפחה מיטגלידער וועלן אויסגיין פאר הונגער. ונפתחה את אמתחותינו האבן מיר געעפנט אונזערע זעק, והנה כסף איש בפי אמתחתו, די געלט פון יעדן מענטש איז געווען אין די עפענונג פון זיין זעקל, כספינו במשקלו, אונזער געלט מיט זיין פונקטליכע וואג. ונשב אותו בידינו, האבן מיר עס יעצט צוריקגעקערט דא מיט אונזערע הענט און האבן מיר עס דא פאר דיר צוריקגעברענגט. פסוק כב וכסף אחר הורדנו בידינו לשבר אוכל, והא ראיה אז אונז האמיר נישט געפלאנט צו האלטן די געלט פאר זיך, ווייל אונז האמיר פון אנהייב אן ווען אונז זעמיר זיך ארויסגעלאזט פון די היים צוריק אויפן וועג אהער, האמיר גענומען אנדערע געלט אין אונזערע הענט צו גיין קויפן עסנווארג, אונז האמיר נישט געטראכט אויף קיין רגע זיך צו באנוצן מיט די געלט וואס אונז האמיר געטראפן, לא ידענו אונז ווייסמיר נישט מי שם כספינו באמתחותינו ווער ס'האט אריינגעלייגט אונזער געלט צוריק אין אונזער זעקל. פסוק כ ג ויאמר שלום לכם, האט דער מנשה געזאגט פאר זיי, פרידן איז צו ענק, עטס דארפטס נישט מורא האבן, אל תיראו, ער האט זיי בארואיגט, אין זיין טאטנ'ס נאמען, זאגט דער אור החיים הקדוש, ער האט געוואוסט אז דער טאטע וועט זיכער מסכים זיין צו וואס ער טוט, ממילא האט ער געקענט, כאטשיג ער איז נישט געווען דער בעל הבית, האט ער געקענט זיי בארואיגן און זאגן, פרידן איז צו ענק, אלוקיכם ענקער באשעפער ואלוקי אביכם און דער באשעפער פון ענקער טאטן, וואס זייער טאטע איז שוין געווען פקיע שמיה, אז דער אייבערשטער טוט אים ניסים, נתן לכם מטמון באמתחותיכם, דער אייבערשטער האט ענק אריינגעגעבן א באהאלטענע אוצר אין ענקערע זעק, זאגט דער אבן עזרא ס'קען זיין אז איינער פון די מצריים האט געהאט אן אוצר ביי זיך אין שטוב, און ער האט עס באהאלטן אין זיינע קאמערן וואו ער האלט די תבואה, און ווען מ'האט אלעס אהינגעגעבן פאר יוסף צו זאל עס אפהיטן, איז מיטגעקומען דער אוצר. דער רמבן זאגט אז דאס איז בלויז געווען א תירוץ וואס ער האט גענוצט זיי צו בארואיגן, אבער ס'איז ממש נישט מעגליך אז פונקטליך אזויפיל געלט וויפיל זיי האבן געברענגט, אזויפיל געלט איז געווען די אוצר פון יענעם מצרי וואס איז צוריקגעקומען צו זיי. כספכם בא אלי, והא ראיה אז דאס איז אן אוצר וואס איז ענק אנגעקומען בדרך נס פונעם אייבערשטן ווייל ענקער געלט איז שוין אנגעקומען צו מיר, ס'איז נישט די געלט וואס איך האב גענומען פון ענק. ויוצא אליהם את שמעון האט זיי געוואלט ווייזן ווי ערנסט ער איז מיט דעם אז ער האט נישט אויף זיי קיין שום שווער הארץ, און האט ארויסגעצויגן צו זיי דעם שמעון, די ברידער האבן זיך צוריק פאראייניגט. זאגט רשי אלקיכם בזכותכם, דער אייבערשטער האט דאס געטון אין ענקער זכות, ענקער באשעפער, ואם אין זכותכם כדאי, טאמער איז ענקער זכות אליין נאכנישט גענוג ווערט, ואלקי אביכם בזכות אביכם נתן לכם מטמון, זכות פון ענקער טאטן האט ער ענק געגעבן דער אוצר. פסוק כ ד, ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף, דער מענטש האט אריינגעברענגט די מענטשן, די שבטים צוריק אין יוסף'ס שטוב, ביז יעצט זענען זיי געשטאנען ביים טיר, יעצט האט ער זיי אריינגעברענגט טיפער, ויתן מים האט געגעבן וואסער, וירחצו רגליהם זיי האבן זיך געוואשן זייערע פיס, ויתן מספוא לחמוריהם האט געגעבן מספוא צו עסן פאר זייערע אייזלען. זאגט רשי, ויבא האיש הבאה אחר הבאה, ס'איז שוין געשטאנען פריער אין די פסוקים אז מ'האט אריינגעברענגט די מענטשן אין יוסף'ס שטוב, אבער לפי שהיו דוחפים אותו לחוץ, זיי האבן אים ארויסגעשטופט, עד שדיברו אליו פתח הבית, זיי האבן מורא געהאט אריינצוגיין טיף, זיי האבן אים געמאכט ער זאל קומען נאכאמאל צום טיר, זיי האבן נישט געהאלטן ביים זיך רירן פון אנהייב פונעם הויז ביים טויער, ומשאמר להם שלום לכם, נאכדעם וואס ער האט זיי געזאגט פרידן צו ענק, נמשכו ובאו אחריו, האבן זיי זיך יא געלאזט צוציען, און זענען נאכגעגאנגען נאך אים אריין אינעם שטוב אריין. פסוק כ ה, ויכינו את המנחה, די מתנה וואס זיי האבן געברענגט פאר יוסף'ן, די צרי מיט די לוט מיט די אנדערע זאכן, האט זיך אביסל צעפאטשקעט אויפן וועג, האבן זיי עס געמוזט נאכאמאל שיין מסדר זיין, און ווי רשי זאגט זיי האבן עס ארומגענומען מיט שיינע כלים, עד בוא יוסף בצהרים, זיי האבן געמיינט זיי האבן נאך צייט, אבער יעצט האבן זיי געהערט אז זיי מוזן זיך צואיילן ביז יוסף קומט אריין דא צו די מיטאג סעודה, כי שמעו וואס זיי האבן געהערט כי שם יאכלו לחם אז דארט גייען זיי עסן ברויט, זיי גייען עסן דארט א סעודה צוזאמען מיט יוסף האבן זיי געוואלט שנעל צוגרייטן די מתנה ס'זאל זיין גרייט ווען ער קומט אריין. זאגט רשי ויכינו, הזמינו, עטרוהו בכלים נאים, סתם צוגרייטן די מתנה האבן זיי נישט געדארפט ווייל זיי האבן זיך עס שוין גענומען פון שטוב ביים ארויסלאזן זיך אויפן וועג, נאר זיי האבן עס יעצט שענער צוגעפוצט, פסוק כ ו, ויבא יוסף הביתה יוסף איז אריינגעקומען אין דעם צימער, ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה, האבן זיי געברענגט צו אים די מתנה וואס איז געווען אין זייערע הענט, אין דעם אינעווענדיגסטן צימער, ביז יעצט זענען זיי געשטאנען אין א פארצימער און יעצט זענען זיי אריינגעגאנגען צו אים אין א אינעווענדיגסטע צימער, וישתחוו לו ארצה זיי האבן זיך געבוקט צו אים אויף דער ערד, און דא איז מקים געווארן דער חלום פון אחד עשר כוכבים משתחווים לי. זאָגט רשי הביתה, מפּרוזדור לטרקלין אַרײַנקומען פֿון דעם פֿאָדערשטוב צו דעם גרויסן פּאַלאַץ, וווּ די סעודה גייט זײַן. פּסוק כ ז, וישאל להם לשלום. ער האָט זיי געפֿרעגט צו פֿרידן, ער האָט זיך אינטערעסירט אין זייער פֿרידן, כאָטשיק ער האָט געוואָלט זיך אויך אינטערעסירן אין דעם טאַטנס פֿרידן. זאָגט דער אור החיים הקדוש, דער סדר פֿון דער וועלט איז, אַז ווען מע רעדט צו איינעם, פֿרעגט מען זיך קודם נאָך אויף דעם מענטש אַליין און נאָכדעם אויף אַ צווייטן. מילא האָט ער קודם געפֿרעגט וואָס זיי מאַכן. ויאמר און נאכדעם האט ער געזאגט השלום אביכם הזקן, צו איז פרידן צו ענקער אלטן טאטן אשר אמרתם וואס איר האט געזאגט, העודנו חי, ער איז נאך ביים לעבן. זאגט דער דעת זקנים אז ווען זיי האבן געזאגט אביכם הזקן האבן זיי געמיינט צו פרעגן אויף יצחק אזוי שטייט אין מדרש, אבער ביי די ענטפער האבן זיי געענטפערט נאר אויף יעקב, פסוק כ ח, ויאמרו שלום לעבדך לאבינו, ס'איז פרידן צו דיין קנעכט צו אונזער טאטן עודנו חי ער לעבט. אבער יצחק האט שוין נישט געלעבט, און אין משיבין על הקלקלה, ס'פאסט נישט צו ענטפערן א בשורה רעה, פארדעם האבן זיי גארנישט גערעדט פון יצחק, און אטאמאטיש האט ער געדארפט פארשטיין אז נאר יעקב לעבט און נישט יצחק. ויקדו, זיי האבן זיך פארנויגט, וישתחוו, און זיי האבן זיך געבוקט ביז דער ערד. זאגט רשי ויקדו וישתחוו על שאלת שלום, נישט אויף דעם ראיית פנים, ווייל דאס איז שוין געווען פריער, אין פסוק כ ו שטייט וישתחוו לו ארצה, זיי האבן זיך געביקט, די ערשטע מאל זיי האבן זיך באגעגענט מיט אים יעצט, דאס איז געווען אזוי ווי ווען מען זעט א קעניג פאלט מען צו דער ערד, און יעצט האבן זיי זיך פארנויגט און געביקט צו דאנקען אויף דעם וואס ער אינטערעסירט זיך אויף זייער פרידן, קידה איז כפיפת קדקוד, מען ביקט אראפ דעם קאפ, און השתחואה איז משתטח לארץ מען שטרעקט זיך אויס ביז די ערד. דער שך זאגט אז פריער איז געשטאנען וישתחוו לו, דארט האבן זיי זיך געבוקט צום קעניג, און דא שטייט סתם ויקדו וישתחוו, וויבאלד זיי האבן געזען אז ער נעמט זיי אזוי שיין אויף און ער באגריסט זיי, האבן זיך אזוי געפרייט און זיי האבן געדאנקט דעם אייבערשטן, זיי האבן זיך געבוקט צום אייבערשטן. פסוק כט, וישא עיניו וירא את בנימין, באמת איז שוין געשטאנען פריער אויכעט אין פסוק ט"ז, וירא יוסף איתם את בנימין, אבער יעצט האט ער נאכאמאל אויפגעהויבן די אויגן און האט אים באטראכט, און ער האט געזען בנימין אחיו זיין ברודער, בן אמו, וואס ער איז א זון פון זיין מאמע, און ער האט אויסגעזען ווי די מאמע, און דאס האט אים שטארק מעורר געווען א בענקעניש צו אים. ויאמר האט ער געזאגט הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אלי, איז דאס טאקע ענקער קליינער ברודער וואס איר האט געזאגט צו מיר? ויאמר און ער האט געזאגט פאר בנימינ'ען א ברכה, אלוקים יחנך בני, דער אייבערשטער זאל דיך שענקען א חן מיין זון. זאגט דער ספורנו וויבאלד ער איז געווען דער איינציגער פון די מאמע צווישן אסאך ברידער פון אנדערע מאמע, האט ער אים אנגעווינטשן ער זאל האבן א נשיאת חן ביי די ברידער און ביי אנדערע, אז יעדער איינער זאל זיין אין גוטן מיט אים. זאגט רש"י אלקים יחנך בני, בשאר שבטים שמענו חנינה, ביי די אנדערע שבטים איז שוין געווען אמאל אזא מין ברכה פון חן, אשר חנן אלקים את עבדך האט יעקב געזאגט אויף זיי, אבער בנימין עדיין לא נולד אין יענע צייט האט בנימין נאכנישט געווען געבוירן לכך ברכו יוסף בחנינה פארדעם האט אים יוסף עקסטערע געבענטשט מיט די ברכה וואס חנינה מיינט אז ער זאל האבן חן ביים אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל אים נאכגעבן זיינע פארלאנגען אפילו ווען ס'קומט זיך אים נישט. פסוק ל' וימהר יוסף יוסף האט זיך צוגעאיילט כי נכמרו רחמיו אל אחיו ס'האבן זיך דערווארעמט זיינע רחמנות געפילן צו זיין ברודער ויבקש לבכות און ער האט געוואלט וויינען ס'האט אים זייער וויי געטון אויף די צער וואס די ברודער גייט אדורך, אז ער קען זיך נאכנישט מתגלה זיין צו אים, און ער גייט אים נאך מוזן פארשאפן שטארקע צער מיט דעם בעכער וואס ער גייט אים געבן, און פאר דעם האט ער געוויינט, ס'האט אים וויי געטון אויף זאכן וואס ער האט געמוזט טון אבער ס'איז זייער ווייטאגליכע עניינים, ויבא החדרה איז אריינגעקומען אין זיין שלאף צימער, ויבך שמה און דארט האט ער זיך גוט אויסגעוויינט, זאגט רש"י כי נכמרו רחמיו. שטייט דא אין פסוק אל אחיו. ס'איז איבעריגע ווערטער, מען רעדט דאך דא פון דעם ברודער, נאר מען זעט אז זיינע רחמנות געפילן האבן זיך אונטערגעצינדן צוליב די ברודער, און צוליב דעם וואס דער ברודער האט גערעדט פון זיין פארלוירענע ברודער. ווי רש"י ברענגט פון מדרש, שאלו, ער האט אים געפרעגט, יש לך אח מהאם, דו האסט נאך א ברודער פון די מאמע? אמר לו, אח היה לי, איך האב געהאט אמאל א ברודער ואיני יודע היכן, איך ווייס אבער נישט וואו ער איז. יש לך בנים, קינדער האסטו? אמר לו, יש לי עשרה, איך האב צען זין. אמר לו מה שמם וואס איז זייער נאמען, אמר לו בלע ובכר וגומר, אמר לו מה טיבם של שמות הללו, וואס איז די פשט פון די נעמען, אמר לו כולם על שם אחי, אלעס אויף די מעלות פון מיין ברודער, והצרות אשר מצאוהו און די צרות וואס האבן אים באטראפן. בלע, מיין עלטסטע זון האב איך א נאמען געגעבן בלע שנבלע בין האומות ווייל מיין ברודער איז געווארן איינגעשלינגען צווישן די פעלקער. בכר, שהיה בכור לאמי ער איז געווען דער עלטסטער פון מיין מאמע'ס קינדער. אשבל ששבאו קל, די אייבערשטער האט אים געפאנגען, גרא, שנתגייר באכסניא, ער איז געווען א פרעמדער דארט אין א פרעמדע לאנד אין אכסניא, ונעמן, שהיה נעים ביותר, ער איז געווען זייער א געשמאקער, אחי, וראש, צוויי צוויי קינדער, אחי היה, ער איז געווען מיין ברודער, וראשי היה, ער איז געווען מיין קאפ, ער איז געווען מיין פירער. מפים מפי אבי למד ער האט געלערנט אלע תורה פון מיין טאטן, וחפים שלא ראה חופתי ער האט נישט געזען מיין חופה ולא ראיתי אני חופתו איך האב נישט געזען זיין חופה, וארד, שירד לבין האומות ער האט גענידערט צווישן די פעלקער כדאיתא במסכת סוטה. הערנדיג דאס מיד נכמרו רחמיו, גלייך האבן זיך דערווארעמט זיינע רחמנות געפילן, נכמרו מיינט נתחממו,

פסוק ל א. באמת איז שוין געווען פריער אין די פרשה אויכעט א מאל וואס יוסף האט זיך צעוויינט און דארט שטייט נישט אז ער האט זיך אפגעוואשן די פנים, אבער דא וואס ער האט דאך געוואלט זיצן מיט זיי א לענגערע צייט און זיי וואלטן באמערקט אויף אים אז ער האט געוויינט, וירחץ פניו האט ער זיך אפגעוואשן די פנים אזוי מען זאל נישט דערקענען די טרערן, ויצא און ער איז צוריק ארויסגעגאנגען צו זיי, ויתאפק, האט זיך געשטארקט אז ער זאל מער נישט וויינען, ויאמר און ער האט געזאגט שימו לחם, גרייטס אן צום טיש, לייגטס ארויס די סעודה, זאגט רשי ויתאפק נתאמץ, האט זיך געשטארקט, והוא לשון ומזיח אפיקים רפה, וכן אפיקי מגינים, וואס דאס אלעס מיינט חוזק א שטארקייט. פסוק ל ב, וישימו, זיי האבן אראפגעלייגט דאס עסן אויף דריי באזונדערע טישלעך, לו לבדו, פאר אים פאר יוסף'ן באזונדערע, ווייל מיטן קעניג אויף איין טיש וועט קיינער נישט עסן, אפילו. זיינע נאנטע עסן נישט מיט אים אינאיינעם, אזוי איז די סדר א דרך ארץ מען זאל נישט זען וויאזוי דער קעניג עסט, און מען זאל קענען עסן רואיג, דערפאר האבן זיי געלייגט פארן קעניג אויף א טישעלע באזונדער, ולהם לבדם, און פאר זיי, פאר די ברודערס, אויף א באזונדערע טיש, ווייל. מען קען דאך נישט ארויסווייזן אז יוסף עסט מיט זיי, מען וועט דאך גלייך כאפן אז ער איז נישט קיין מצרי ווי די פסוק זאגט ווייטער אז די מצריים מיט די עברים עסן נישט אויף איין טיש, און אויכעט פשוט משום כבוד המלכות, ס'פאסט נישט אז אנדערע מענטשן זאלן עסן מיטן קעניג, ולמצרים האוכלים אתו לבדם, די מצריים וואס האבן געגעסן מיט אים פאר זיי האט מען אויכעט צוגעגרייט באזונדערע, די משך חכמה זאגט אז דאס מיינט יוסף'ס משפחה, אסנת און מנשה ואפרים, ווי רשי ברענגט שפעטער אז זיי זענען דארטן געווען. און די סיבה פארוואס פאר די מצרים האט מען געלייגט עקסטערע פון יוסף כאטשיג ס'איז געווען זיינע משפחה מענטשן, זאגט ער ווייל זיי האבן נישט געוואלט פארשעמען די שבטים, אויב יוסף מיט זיין משפחה וואלטן געגעסן אויף איין טיש און די שבטים אויף א עקסטערע טיש וואלט עס געווען א בושה פאר זיי, ממילא האט מען געמאכט דריי באזונדערע טישן יעדער איינער האט געגעסן עקסטער אפילו די קינדער און די פרוי פון יוסף האבן אויך געגעסן נישט אויפן זעלבן טיש. כי לא יכלון המצרים לאכול את העברים לחם, ווייל די מצריים קענען נישט עסן צוזאמען מיט די עבריים די סעודה, כי תועבה היא למצרים, ס'איז א תועבה, א מיסע זאך ביי די מצריים צו עסן צוזאמען מיט עבריים, זיי זענען געווען זייער גרויסהאלטערישע מענטשן, זאגט דער רשב"ם און דער חזקוני, ס'האט זיי נישט געפאסט צו עסן מיט די עבריים וואס זיי האבן אנגעקוקט פאר א אונטערפאלק וואס זיי האבן נישט געהאלטן פון זיי, און רש"י ברענגט פונעם תרגום אז די סיבה איז געווען וועגן עפעס אנדערש, ווייל זיי האבן פיינט געהאט דאס וואס די עברים עסן פלייש, די שאף וואס זיי פלעגן זיך בוקן דערצו פלעגן די עברים נוצן צום עסן, ממילא האבן זיי נישט געקענט עסן מיט זיי אויף איין טיש, פארדעם האט מען געמוזט שטעלן די מצריים אויף א באזונדערע טיש פון די שבטים. זאגט רש"י כי תועבה היא, דבר שנאוי למצרים לאכול את העברים, ס'איז א פארפיינטעטע זאך ביי די מצרים צו עסן מיט די עברים, ואונקלוס נתן טעם לדבר, אז דאס איז וועגן די עברים עסן די עבודה זרה פון די מצריים. פסוק ל ג, וישבו לפניו, בפשטות קען דאס טייטשן, זיי האבן זיך אליינס אויסגעזעצט פאר אים, נישט אויפן זעלבן טיש, מען האט דאך געזעסן אויף באזונדערע טישן, אבער אזוי גאנץ נאנט צו אים, האבן זיי זיך אויסגעזעצט הבכור כבכורתו, דער עלטסטער לויט זיין עלטערקייט, והצעיר כצעירותו, דער יונגסטער לויט זיין יונגערקייט, לויט די סדר פון די עלטער, אזוי האבן זיי זיך אויסגעזעצט, ויתמהו האנשים איש אל רעהו, און די מענטשן האבן זיך פארוואונדערט איינער צום אנדערן, אויב זיי האבן זיך אליינס אויסגעזעצט, וואס איז געווען די וואונדער וואס זיי האבן זיך געוואונדערט דא? שטייט אין דעת זקנים אז די וואונדער איז געווען פארוואס יוסף עסט אויף א באזונדערע טיש, אויב איז ער א מצרי וואלט ער געדארפט עסן מיט די מצריים, אויב איז ער א עברי וואלט ער געדארפט עסן מיט אונז, ממילא האבן זיי זיך געוואונדערט פארוואס מען האט צוגעגרייט דריי באזונדערע טישן. רש"י ברענגט אבער פון חז"ל אז די וישבו לפניו מיינט לויטן באפעל פון יוסף, ער האט זיי געזאגט וואו זיי זאלן זיך זעצן, און אויף דעם איז געווען די וואונדער, זיי האבן זיך געוואונדערט פון וואו ער ווייסט די פונקטליכע סדר פון זייער עלטער, קוים געווען אפאר יאר צווישן זיי אלע, מען וואלט נישט געקענט דערקענען אויף זיי ווער ס'איז עלטער ווער ס'איז יונגער, און ער האט זיי אלע אויסגעזעצט פונקטליך לויט די עלטער, און נישט נאר דאס, נאר יעדן איינעם האט ער געזעצט די קינדער פון יעדע מאמע באזונדער, ווי ס'שטייט דא אין תרגום יונתן אז די טיש האט געהאט פיר זייטן, האט ער אויסגעשטעלט די קינדער פון לאה אויף איין זייט, די קינדער פון זלפה אויף א צווייטע זייט, די קינדער פון בלהה אויף א דריטע זייט, און בנימין, וואס ער איז געווען די קינד פון רחל, האט ער געזעצט אויף זיין זייט. זאגט רש"י הבכור כבכורתו, מכה בגביע, ער האט געקלאפט אין זיין בעכערל, זיך צו מאכן כאילו ער איז מנחש, וקורא און האט אויסגערופן, ראובן שמעון לוי יהודה יששכר וזבולון בני אם אחת וואס זיי זענען די קינדער פון די זעלבע מאמע, הסבו כסדר הזה, זעצט ענק אויס אזוי ווי דעי סדר שהוא סדר תולדותיכם, וכן כולם און אזוי איז געווען ביי אלע. כיוון שהגיע לבנימין אמר האט ער געזאגט אזוי, זה אין לו אם. איך זע אז דער האט נישט קיין מאמע. ואני אין לי אם און איך האב אויך נישט קיין מאמע ישב אצלי, זאל ער זיצן נעבן מיר. וואס איז די פשט אז בנימין האט נישט קיין מאמע, לכאורה פרעגט די גור אריה, די אלע אנדערע אמהות האבן שוין לכאורה אויך נישט געלעבט אין יענע צייט, ווי מען זעט אז לאה איז באערדיגט געווארן אין די מערת המכפילה, נאך פאר יעקב איז ארויף געגאנגען קיין מצרים, נו די פשט איז ער האט נישט געהאט קיין מאמע וואס זאל אים אויפציען, די מאמע איז אוועק אין זיינע יונגע יארן. מה שאין כן די אנדערע שבטים, כאטשיג זייער מאמע האט שוין נישט געלעבט יעצט, אבער זיי האבן געהאט א מאמע ביים ווערן אויפגעצויגן. נאר יוסף און בנימין האבן נישט געהאט קיין מאמע פון די פריסטע יוגנט אן. די גור אריה זאגט אז די חזקוני ענטפערט די קשיא אז יוסף האט געמיינט אז די אנדערע אמהות לעבן נאך, און פארדעם האט ער געזאגט אז נאר בנימין האט נישט קיין מאמע. אבער דער גור אריה האלט אז יוסף וואלט נישט איינגעשטעלט, זיי קענען דאך אים כאפן מיט א ליגנט און דעמאלטס וועט ער ווערן אינגאנצן אפגעפרעגט, דער ניחוש דארף דאך שטימען הונדערט פראצענט, מילא קען נישט זיין אז ער האט איינגעשטעלט און געזאגט אין לו אם, נאר אויב מען קען דאס טייטשן אויף א אופן וואס אפילו די אנדערע לעבן שוין אויך נישט, שטימט דאס נאך אלץ. דער רבינו בחיי זאגט אז די ויתמהו האנשים איש אל רעהו איז געוועזן ווייל זיי האבן געמיינט אז ווען ער קלאפט אויפן בעכער און ער הערט דעם קול, דעם קלאנג, הערט ער עפעס ווערטער אין דעם, ווייל סתם כלי ניחוש, דאס איז געווען זייער שכיח אין מצרים, עס איז געווען זייער אסאך מענטשן וואס האבן געקענט טון פארשידענע נחשים מיט פארשידענע כלים וואס האט געקענט פאראויסזאגן עתידות און אנדערע חכמות, אבער די זאך אז מען זאל קלאפן אויף א כלי און לויט די קלאנג וואס קומט צוריק קען ער פון דעם פארשטיין זאכן, דאס איז געווען ביי זיי א געוואלדיגע חידוש, ס'איז געווען די ערשטע מאל וואס זיי האבן געזען אזאנס, און אויף דעם האבן זיי זיך געוואונדערט. פסוק ל ד, וישא ער האט אויפגעגעבן משאות, מתנות, פארציאנען, מאת פניו, פון פאר זיין פנים, מען האט קודם אריינגעברענגט אלע מאכלים און מעדנים און אראפגעלייגט אויף יוסף'ס טישל, ער זאל מסדר זיין די פארציע, ס'זאל זיין א חשוב'ע פארציע פאר יעדן איינעם, און נאכדעם האט מען עס געטראגן דערלאנגט פון פאר אים, אליהם צו זיי. ותרב און עס האט זיך געמערט משאת בנימין, די חלק פון בנימין ממשאות כולם, פון די חלק פון אלע חמש ידות, ער האט געהאט פינף חלקים, ער האט נישט געהאט פינף מאל מער ווי יעדן, נאר פיר מאל מער, אבער ער האט געהאט פינף חלקים אלעס צוזאמען. און די סיבה פארוואס ער האט געגעבן פאר בנימין מער, איז געווען ווייל ער האט געוואלט פרובירן די שבטים צו זיי האבן נישט עפעס קנאה געפילן פארבליבן, צו זיי האבן אויסגעריסן פון זיך די גאנצע קנאה צו די קינדער פון רחל, צו זיי האבן אים נישט פיינט און צו זיי פארגינען אים, און פאר דעם האט ער אים צוגעטיילט מער ווי פאר די אנדערע. די שבטים האבן געמיינט אז ער געבט אים מער ווייל ער וויל אים מפייס זיין, פאר זיי האט ער געגעבן מתנות ווייל ער האט זיי חושד געווען אומזיסט אז זיי זענען מרגלים, ער זעט דאך יעצט אז זיי האבן געברענגט דעם ברודער, ווייסט ער דאך למפרע אז זיי זענען אומשולדיגע מענטשן, דארף ער זיי איבערבעטן אויף דעם וואס ער האט זיי חושד געווען. און אים, וואס מ'האט אריינגעשטעלט אין א סכנה אויפן וועג, נאר וועגן די חשד האט ער אים געמוזט איבערבעטן און געגעבן אסאך מער פארציאנען ווי זיי. וישתו און זיי האבן געטרינקען וויין, וישכרו עמו און זיי האבן געשיקערט מיט אים. חמש ידות, פארוואס טאקע פונקט פינף? חלקו עם אחיו, די ערשטע חלק זיינע וואס ער האט באקומען צוגלייך מיט די ברידער, און משאת יוסף, יוסף האט אים עקסטער געשאנקען איינס, ואסנת, די פרוי פון יוסף, און מנשה ואפרים, האט ער געהאט פינף חלקים. וישכרו עמו, זאגט רש"י, נאר טאקע עמו, ווייל זיי זענען יעצט געווען מיט אים, האבן זיי זיך ערלויבט צו טרינקען, ומיום שמכרו, פון די טאג וואס זיי האבן אים פארקויפט, לא שתו יין, האבן זיי נישט געטרינקען קיין וויין, ולא הוא שתה יין, נישט יוסף האט געטרינקען וויין, ואותו היום שתו, און יענעם טאג האבן זיי ביידע געטרינקען. שטעלט זיך דער מהרש"א אין מסכת שבת, מילא יוסף האט געמעגט טרינקען, האט זיך געמעגט מתיר נדר זיין ווייל ער האט זיך שוין געטראפן מיט זיינע ברידערס, אבער די שבטים האבן דאך נישט געוואוסט אז ער איז יוסף, וויאזוי האבן זיי געמעגט טרינקען? זאגט ער זיי האבן נאר געטרינקען צוליב שלום מלכות, כבוד המלכות, מען האט זיך נישט געקענט ווייזן פארן קעניג אז מען טרינקט נישט מיט אים, נישט געקענט אפזאגן, און פאר דעם האבן זיי זיך אויך מיקל געווען און געטרינקען סתם יינם, זיי האבן דאך געמיינט אז דאס איז גוי'אישע וויין, האבן זיי געטרינקען סתם יינם, כאטשיג ס'גייט שפעטער אסור ווערן, אלעס האבן זיי געטון צוליב מורא מלכות. דער גור אריה זאגט אז די סיבה פארוואס די שבטים האבן געטרינקען וויין איז געווען ווייל זיי האבן געטראכט ביי זיך אזוי, פארוואס עפעס וויל יוסף יעצט פלוצלינג טרינקען מיט זיי וויין? ביז יעצט האט ער זיי חושד געווען אלס שפיאנען, און פלוצלינג ווערט ער אזוי פריינטליך מיט זיי וויל טרינקען מיט זיי וויין, האבן זיי געטראכט, מסתמא איז ער זיי נאך אלץ חושד אלס מרגלים, און דאס איז א תחבולה, ער וויל ארויסבאקומען פון זיי סודות, נכנס יין יצא סוד, ער גייט זיי אנטרינקען און הערן פון זיי זייערע שפיאנאזישע אקטיוויטעטן. פאר דעם האבן זיי געזאגט, אדרבה לאמיר טאקע יא טרינקען וויין, און ווען ס'וועט ארויסקומען סודות וועט ער הערן אז אונז זעמיר אומשולדיגע מענטשן, אונז זעמיר קיינמאל קיין שפיאנען נישט געווען. פאר דעם האבן זיי זיך מתיר געווען דא צו טרינקען מיט אים. די פענח רזא שרייבט אז די סיבה פארוואס יוסף האט זיי געגעבן צו טרינקען וויין, ווייל ער האט זיי געוואלט אביסל צעמישן אז זיי זאלן נישט דורכקוקן זייערע זעקלעך שפעטער, צו קוקן צו מען לייגט נישט אריין נאכאמאל דאס געלט אזוי וועט ער קענען אריינלייגן נאכאמאל דאס געלט און אריינלייגן דעם בעכער, און פאר דעם טאקע האט יוסף זיך צוגעאיילט זיי אוועק געשיקט גלייך אינדערפרי אז זיי זאלן נישט האבן קיין צייט ווען איבערצוקוקן זייערע געפעק. קאפיטל מ"ד פסוק א', ויצו, און יוסף האט באפוילן, את אשר על ביתו, צו דעם מנשה וואס ער איז געווען געשטעלט אויף זיין הויז, לאמור אזוי צו זאגן, מלא, פֿיל אָן, את אַמתּחות האַנשים, די זעק, פֿון די מענטשן, פֿון די שבטים, אוכל מיט עסנװאַרג, כּאַשר יוכלון שׂאת, אַזױ פֿיל, װיפֿל זײ קענען טראָגן, אַפֿילו מער, װיפֿל די געלט, װאָס זײ האָבן געגעבן, ושׂים כּסף איש בפֿי אַמתּחתּו, און לײג אַרײַן די געלט פֿון יעדן מאַן אין די עפֿענונג פֿון זײַן זעקל. דאָס איז געװעזן, זאָגט דער רמבן, מיט זײער װיסן, ס'איז נישט געװען אַ אונטערגעשטעלטע זאַך, וואס זיי האבן נישט באמערקט אז מען האט צוריק געלייגט דאס געלט, זיי האבן דאך געקענט זעהן אז מען האט זיי אנגעפילט די זעק מער פון וויפיל זיי האבן באצאלט, האט מען געזעהן אז דער מענטש וויל זיך דא איבערבעטן מיט זיי, ער האט זיי חושד געווען, ער האט זיי מטריח געווען צו קומען נאכאמאל און ברענגען דעם קליינעם ברודער, האט ער זיי געוואלט איבערבעטן, האט ער זיי צוריק געגעבן די געלט און אנגעפילט זייערע זעק מיט תבואה ביז ארויף, אדער זאגט ער עס קען זיין אז דאס איז יא געווען א אונטערגעשטעלטע זאך, איי וואלטן זיי געקענט זיך פארענטפערן אויף דעם וואס מ'האט געטראפן די בעכערל, אז פונקט ווי מ'האט צוריק געלייגט דאס געלט, האט מען אריין געלייגט דאס בעכערל אויכעט, זאגט ער, ניין, אויף די געלט וואלט יוסף'ס מענטשן געטענה'ט אז דאס איז א מטמון, אזוי ווי זיי האבן פריער געזאגט, ס'איז סתם א אוצר וואס איז מיטגעקומען דא, ס'האט גארנישט מיט זיי, און א בעכער שפאצירט נישט דארט אליינס אריין פאר זיך אליין, און מ'זעט דאך אז דאס איז יוסף'ס בעכער, ס'איז נישט געווען סתם אזוי וואס א מענטש האט באהאלטן אין א אוצר. און גיי טענה דיך, זאגט ער, מיטן מושל, קיינער קען זיך נישט דינגען מיט אים, ממילא האבן זיי נישט געקענט נוצן די אויסרייד. פסוק בית, ואת גביעי, און מיין בעכער, גביע הכסף, דער זילבערנער בעכער, תשים זאלסטו אריינשטעלן, בפי אמתחת הקטן, אין די עפענונג פונעם זאק פון דעם קליינעם, ואת כסף שברו, אויך די געלט פון זיין קויפונג, ויעש, און ער האט געטון כדבר יוסף אשר דיבר, אזוי ווי די ווארט פון יוסף וואס ער האט גערעדט. זאגט רש"י גביע, דאס איז א כוס ארוך, א לענגערע שמאלע בעכער, וקורין לו מדרן, און פאר דעם הייסט עס גביע, זאגט דער גור אריה ווייל ס'איז א לשון גבעה, א בערגל, ס'איז א הויעכע בעכער אזוי ווי א בארג. פסוק ג', הבוקר אור, דער אינדערפרי האט אויפגעלאכטן, והאנשים שלחו, און די מענטשן זענען באפרייט געווארן, מען האט זיי געלאזט גיין, המה וחמוריהם, זיי מיט זייערע אייזלען. גלייך אינדערפרי האט ער זיי אוועקגעשיקט, נאך פאר זיי באמערקן וואס טוט זיך אין זייערע זעק, נאך פאר זיי האבן א געלעגנהייט איבערצוקוקן און באמערקן אז מען האט דארט באהאלטן א בעכערל. ער האט זיי נישט געוואלט ארויסשיקן ביינאכט, וואס געווענליך מענטשן וואס האנדלען מיט תבואה וואס דרייען זיך מיט תבואה קענען שוין ארויסגיין אינמיטן די נאכט אויכעט, אבער ער האט מורא געהאט אז ווען ער וועט שיקן דעם שליח זיי צוריקצוברענגען וועלן זיי הרג'נען דעם מענטש, האט ער געמוזט ווארטן ביז ס'ווערט אינדערפרי און מער מענטשן דרייען זיך אויף די וועגן. חז"ל לערנען ארויס פון דעם פסוק אז לעולם יצא אדם בכי טוב, מ'זאל נישט ארויסגיין ווען ס'איז נאך טונקל, מ'דארף ווארטן ביז ס'ווערט אינדערפרי, פסוק ד' הם יצאו את העיר לא הרחיקו, זיי זענען ארויסגעגאנגען פונעם שטאט און זיי האבן זיך נישט דערווייטערט, זיי זענען נאך געווען גאנץ נאנט צום שטאט, ווי דער מדרש זאגט, ער האט מורא געהאט אז אויב זיי וועלן זיין צו ווייט, וועלן זיי שוין נישט מורא האבן פון די מצריים און מען וועט טאקע הרג'ענען דעם שליח וואס ער וועט שיקן זיי צוריקצוברענגען, האט געמוזט ווארטן ביז ווען זיי זענען נאך גאנץ נאנט צום שטאט. דער רבינו בחיי זאגט, ער האט זיך פשוט נישט געוואלט מטריח זיין צו דארפן גיין א איבעריגע וועג, זאלן זיך נישט דארפן צוריק דרייען פון אזויפיל ווייטער פונעם שטאט. די פרדס יוסף ברענגט פון רבי חיים וויטאל, אז תפילת הדרך וואס מען זאגט טוט דאך היטן פון יעדע מין שטערונג אויפן וועג, האט ער געוואלט זיי כאפן נאך פאר זיי דערווייטערן זיך א פרסה, וואס דאס איז די שיעור ווען מען זאגט תפילת הדרך, ער האט זיי געוואלט כאפן נאך פאר זיי זאגן תפילת הדרך, אז ער זאל קענען זיי צוריק ברענגען, זיך קענען אריינמישן אין זייער וועג און זיי צוריק ברענגען. ויוסף אמר לאשר על ביתו, און יוסף האט געזאגט צו דעם מענטש וואס איז געווען געשטעלט אויף זיין שטוב, קום הייב דיך אויף, רדוף אחרי האנשים, יאג נאך די מענטשן, והשגתם, און ווען דו וועסט זיי דערגרייכן ואמרת אליהם זאלסטו זיי זאגן למה שילמתם רעה תחת טובה, פארוואס האט עטץ באצאלט א שלעכטס אנשטאטס א גוטס, איך האב דאך ענק צוריקגעגעבן ענקער געלט, איך האב ענק געגעבן אזויפיל תבואה סאך מער וויפיל עטץ האטס געצאלט פאר, און עטץ באצאלטס מיר א שלעכטס, עטץ כאפטס מיר אוועק מיין טייערע בעכער, מפרשים זאגן אז אנדערש ווי געווענליך ווען מען לויפט נאך א גנב וואס מען שרייט אז ער איז א גנב און מענטשן זאלן זיך צאמקלויבן זאל אים העלפן נאכיאגן און כאפן, האט יוסף אנגעזאגט אז דא זאל מען נישט זאגן קיין איין ווארט ביז מען וועט זיי דערגרייכן, ער האט געוואלט מאכן א שווייג דערפון, זיי זאלן נישט פארשעמט ווערן פאר פרעמדע מענטשן, ס'זאל זיין צווישן זיי און יוסף און פרעמדע מענטשן זאלן נישט הערן וואס דא טוט זיך, נאר והשגתם ואמרת אליהם, און אזוי שטייט טאקע שפעטער אין פסוק ו' וישיגם וידבר אליהם, ער האט גארנישט געשריגן אויפן וועג בשעת ער איז זיי נאכגעיאגט. פסוק ה' הלא זה אשר ישתה אדוני בו, זיי האבן נישט דערמאנט קיין ווארט פון קיין בעכער, ווייל כלומרשט האבן די שבטים געדארפט צו וויסן פון וואס מען רעדט דא, זיי האבן דאך עס גע'גנב'עט, זאגט ער, פארוואר די זאך וואס עטס האטס גענומען און עטס ווייסט פון וואס איך רעד, דאס איז דאך אזא וויכטיגע חפץ וואס מיין האר טרינקט אין דעם, און והוא נחש ינחש בו, ער טוט מאכן מיט דעם פארשידענע סימנים, דאס האט ער גענוצט צו וויסן ווער פון ענק איז עלטער, ענק אויסצוזעצן לויט דעם סדר ביים טיש. הרעותם אשר עשיתם, עטס האטס שלעכט געטון מיט דאס וואס עטס האטס געטון. זאגט דער אור החיים הקדוש, וואס דארף מען נאך צולייגן די הרעותם אשר עשיתם, נאכדעם וואס ער האט זיי באשולדיגט אין באצאלן א שלעכטס אנשטאט א גוטס, וואס דאס איז די ערגסטע זאך וואס א מענטש קען טון, ווי דער אור החיים הקדוש דרוקט זיך אויס, הלא אין לך רעה בעולם, נישטא קיין גרעסערע שלעכטס אויף די וועלט, כמשלם רעה תחת טובה, וואס איז די דריי ווערטער הרעותם אשר עשיתם? זאגט ער אז די שבטים האבן דאך געהאט א גוטע קל וחומר אז נישט זיי האבן גע'גנב'עט דעם בעכער, ווי ס'ווערט שפעטער ארויסגעברענגט אין פסוק, מה דאך די געלט וואס מ'האט אונז אריינגעלייגט אין אונזער זעקל האבן מיר אונז צוריקגעקערט, ווי קען מען אונז גיין גנב'נען פון דיין הויז זילבער אדער גאלד? און לכאורה דאס איז דאך זייער א שטארקע טענה וואס זיי וואלטן געקענט ארויסרוקן פאר דעם מנשה אז ער זאל זיך אפלאזן פון זיי, אבער ער האט זיי מקדים געווען און געזאגט אז הרעותם אשר עשיתם, ס'קען זיין אז אפילו דאס וואס עטס האט געטון צוריק צו ברענגען דאס געלט איז אויך נאר געווען א חלק פון דעם שפיל צו קענען גנב'ן עפעס מער ווערדפול, עטס האט צוריק געברענגט די געלט וואס איז נישט אזא חשובע זאך, מיט דעם צו געווינען טראסט אין אונזערע אויגן מ'זאל זיך נישט אזויפיל אומקוקן אויף ענק, נישט נאכקוקן ווען עטס וועטס אריינפאקן א טייערע בעכערל ביי ענק אין זאק. ממילא הרעותם אשר עשיתם זאגט דער אור החיים הקדוש מיינט דאס וואס עטס האטס געטון צוריק צו ברענגען די געלט דאס איז געווען א שלעכטע זאך. דער תולדות יצחק זאגט אז א גנב דארף געדענקען דריי וויכטיגע כללים אויב ער וויל מען זאל אים נישט כאפן. איינס דארף ער זען צו גנב'ען אזא מין זאך וואס מען נוצט נישט אזוי פיל, מען זאל נישט גלייך כאפן אז דאס איז געגנב'עט געווארן, נאכדעם דארף ער זען ער זאל זיך נישט איינברעכן און גנב'נען פון א חשוב'ן מענטש, יענער האט גענוג משרתים און געלט צו גיין נאכפארשן די גניבה, און אויכעט טאר ער נישט נעמען אזא מין זאך וואס איז א טייערע זאך און עס האט א מורא'דיגע חשיבות און מען גייט גלייך כאפן ווען דאס פעלט, האט ער זיי געזאגט, הרעותם אשר עשיתם, עטס זענטס טאקע גנבים, אבער עטס זענטס נישט קיין געשולטע גנבים, עטס האטס פארדארבן די מעשה הגניבה, עטס האטס פארהרגעט די זאך, פארוואס? ווייל עטס האטס געטון דריי עוולות, הלא זה אשר ישתה, ס'איז זייער א נוצבארע זאך, מ'נוצט עס כסדר יעדע מאל דער משנה למלך וויל טרינקען האט מען אים געגעבן דעם בעכער, און ס'איז אדוני בו, דער האר, דער חשובער מענטש טרינקט דאס, און עטס האטס געדארפט אוועקשטיין פון גנב'נען פון אים. און והוא נחש ינחש בו, ס'איז זייער א טייערע חשובע זאך ביי אים, ער נוצט עס אויף ניחושים. ממילא הרעותם אשר עשיתם, ווי ער זאגט ס'איז דא א משל הדיוט, אז מ'הענגט נישט קיינמאל א גנב ווייל ער האט גע'גנב'עט, נאר ווייל ער האט נישט גוט גע'גנב'עט, ער האט עס נישט גוט געמאכט. ווען מ'מאכט עס נישט גוט דעמאלס כאפט מען אים. אויב מ'גייט, מ'פירט אויס די אלע כללים, און מען מאכט זיכער אז מען כאפט אים נישט וועט מען אים קיינמאל נישט הענגען, און זיי האבן פארהרג'עט די זאך, דאס איז דער הרעותם אשר עשיתם. דער אבן עזרא טייטשט, והוא נחש ינחש בו, ער האט ענק אויספרובירט מיט דעם, אונזער האר האט ספעציעל אראפגעשטעלט דעם כלי צו זען אויב עטס גייט עס נעמען, ער האט זיך געמאכט ווי ער קוקט אוועק, און דעמאלטס האט עס איינער געגעבן א רוק אריין ביי זיך אין טאש, ער האט ענק אויספרובירט מיט דעם צו זען אויב עטס זענטס טראסטבארע מענטשן. נאך א פשט, והוא נחש ינחש בו, דאס איז אזא חשוב'ע זאך ביי אים, אז ער האט צוזאמגערופן זיינע חכמים און זיינע מנחשים, און צוליב דעם כלי האט ער געמאכט ניחושים צו זען וואו דאס איז, ווער דער גנב איז, און דורך דעם איז מען געוואר געווארן אז עטס זענטס די וואס האבן עס גענומען. ווייל די שבטים קענען טענה'ן, אזויפיל מענטשן דרייען זיך אדורך ביי יוסף אינדערהיים, וואס פונקט אונז ביסטו נאכגעלאפן? אבער ער זאגט, נחש ינחש בו. ער האט געמאכט וועגן דעם כלי פארשידענע ניחושים, און דורך דעם איז ער געוואר געווארן אז עטס זענטס די שולדיגע דא. דער רמב"ן שמועסט אויס פריער אין די סדרה, וואס איז געווען יוסף'ס ציל דא מיט'ן אריינלייגן דעם בעכער אין בנימינ'ס זאק, וואס האט ער געוואלט פון זיי, זאגט ער ער האט זיי נישט געוואלט סתם מצער זיין, נאר ער האט געהאט א שטיקל פארדאכט אז זיי האבן פיינט בנימין. און זיי זענען אים מקנא פונקט ווי זיי האבן מקנא געווען יוסף'ן, ווייל דער טאטע ווייזט ארויס א שטארקע ליבשאפט פאר רחל'ס קינדער, אדער ווייל בנימין איז געוואר געווארן אז זיי האבן פארקויפט זיין ברודער, און ס'האט זיך געשאפן א שטיקל קריגעריי צווישן זיי, האט ער מורא געהאט צו לאזן בנימין אליין מיט זיי אויפ'ן וועג אהיים, ווייל ס'קען זיין אז ס'וועט עפעס פאסירן צו אים, און דערפאר האט ער זיי געוואלט צוריקברענגען און אויפהאלטן ביז ער וועט זיך מגלה זיין צו זיי. דער חזקוני זאגט אז ער איז נאך בכלל נישט געווען איבערצייגט אז דאס איז בנימין, ער האט נישט דערקענט בנימינ'ן ווען ער האט אים איבערגעלאזט, איז ער נאך געווען א קליין יונגל, און דא איז ער שוין געווען אן ערוואקסענער מענטש מיט א חתימת זקן, האט ער געטראכט אפשר האבן זיי מיר גענומען דא סתם א פרעמדן מענטש פון גאס און זיי רעדן מיר איין אז דער איז בנימין, האט ער געזאגט כ'וועל מאכן א בלבול אז ער איז א גנב און מ'וועט זען, טאמער ס'איז טאקע זייער ברודער, וועלן זיי זיך אננעמען פאר אים, זיי וועלן אים נישט וועלן לאזן דא אליין. און ספורנו זאגט ער האט געוואלט זעהן צו זיי וועלן זיך מוסר נפש זיין צו ראטעווען זייער ברודער, וואס מיט דעם וועלן זיי האבן אפגעקומען, און מ'וועט זעהן אז זיי האבן חרטה געהאט אויף מכירת יוסף, און ס'נתכפר געווארן פאר זיי, און דעמאלטס וועט ער זיך מתגלה זיין צו זיי. דער אור החיים הקדוש זאגט אז ער האט זיי חושד געווען אויף גניבה, כדי דורך דעם זאלן זיי פארשעמט ווערן און אפקומען אויף די עבירה וואס זיי האבן גע'גנב'עט דעם ברודער און אים פארקויפט. פסוק ו', וישיגם, דער וואס איז זיי נאכגעלאפן האט זיי טאקע דערגרייכט, וידבר אליהם את הדברים האלה, ער האט גערעדט צו זיי די אלע רייד וואס זיין טאטע און בעל הבית האט אים געהייסן רעדן, למה שלמתם רעה תחת טובה, הלא זה אשר ישתה אדוני בו, פסוק ז', ויאמרו אליו, האבן זיי געזאגט צו אים, למה ידבר אדוני כדברים האלה, פארוואס זאל מיין האר רעדן אזוי ווי די רייד, אפילו ענדליך צו דעם, פאסט נישט אויף אונז, חלילה לעבדיך, חלילה פאר דיינע קנעכט, דער אייבערשטער זאל אונז אפהיטן מעשות כדבר הזה פון צו טון אפילו ענדליך צו אזא מין זאך ווי רויבן א בעכער פון א קעניגליכע פאלאץ, זאגט רש"י, חלילה לעבדיך חולין הוא לנו, לשון גנאי, ס'איז א פראסטע זאך פאר אונז און א שאנדע פאר אונז צו טון אזא מין זאך, ותרגום חס לעבדיך, דער תרגום זאגט, אונז זאל מען פארשוינט ווערן חס מאת הקדוש ברוך הוא יהי עלינו, די אייבערשטער זאל רחמנות האבן אויף אונז, מעשות זאת, אונז זאלן מיר קיינמאל נישט צוקומען צו טוהן אזאנס, והרבה יש בגמרא אזא מין אויסדרוק טרעפט מען אסאך, חס ושלום ס'זאל זיין א פארשוינונג און א פרידן אויף אונז פון הימל. פסוק ח' האבן זיי אויסגעשמועסט א קל וחומר אז ס'קען נישט זיין אז זיי האבן צוגערויבט די בעכער, ווייל הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחותינו, השיבונו אליך מארץ כנען, מה דאך די געלט. וואס אונז האמיר געטראפן אין די עפענונג פון אונזערע זעק, האבן מיר צוריק געקערט צו דיר פון לאנד כנען, ואיך נגנב מבית אדוניך כסף או זהב, וויאזוי קענען מיר גנב'נען פון די הויז פון דיין האר זילבער אדער גאלד? און זיי האבן נישט געענטפערט גארנישט מיט קיין בעכער, זיי האבן טאקע נישט געדארפט צו וויסן אפילו אז מען רעדט פון א בעכער, יענער האט דאך נישט ערווענט אין זיין טענה די ווארט בעכער, האבן זיי געזאגט, אונז ווייסן מיר נישט צו מען האט געגנב'עט פון ענק זילבער אדער גאלד, אונז האמיר עס זיכער נישט געטון, אונז קען מען נישט גנב'נען, און זיי האבן עס אויסגעשמועסט מיט א קל וחומר, האבן זיי ארויסגערוקט דא אפאר טענות, די געלט וואס זיי האבן צוריקגעברענגט איז געוועזן געלט וואס האט נישט קיין סימן, זיי האבן עס נישט געדארפט צוריקברענגען, ס'איז געווען א זאך וואס זיי האבן געטראפן, זיי האבן עס נישט גענומען, ס'איז שוין געלעגן אין זייערע זעק, זיי האבן עס קונה געווען מיט די שינוי רשות, זיי האבן עס צוריקגעקערט פרייוויליג פון די לאנד כנען, זענען שוין געווען ביי זיך אין זייערע הייזער און זיי האבן עס דארטן געטראפן און צוריקגעברענגט. איז וויאזוי קענסטו אונז פארדעכטיגן אז אונז זענען געגאנגען און גענומען עפעס פון דיין הויז, און נאך דערצו אזא טייערע זאך, זילבער אדער גאלד, וואס דאס איז א זאך וואס האט א סימן, א זילבערנע בעכער צו א גאלדענע בעכער האט דאך סימנים, אפילו ווען אונז טרעפן מיר עס ווען וואלט מען עס געדארפט צוריקברענגען, זאגט רש"י הן כסף, זה אחד מעשרה קל וחומר האמורים בתורה, דאס איז איינע פון די צען קל וחומר וואס ווערן אויסגעשמועסט אין תורה נביאים כתובים, וכולם מנויים בבראשית רבה אין מדרש קען מען טרעפן אלע צען. פסוק ט', האבן זיי געזאגט אשר ימצא אתו מעבדיך, דער וואס ס'וועט געפונען ווערן די גניבה מיט אים פון דיינע קנעכט, דאס הייסט איינער פון אונז, ומת. איז ער מחויב מיתה, ווייל ביי בן נח איז דאך די הלכה אז ער ווערט געהארגעט אויף גניבה, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים און אויך אונז אלע וועלן מיר זיין צו קנעכט פאר מיין האר. פסוק י, ויאמר, האט דער מנשה געזאגט, גם עתה, אויך יעצט, כדבריכם, אזוי ווי ענקערע רייד כן הוא, אזוי איז טאקע די שורת הדין, אזוי ווי עטס האטס דא אפגע'פסק'נט, אז. דער גנב איז מחויב מיתה, ווייל ס'איז דאך א געוואלדיגע מרידה אינעם מלכות אז מ'נעמט אוועק די פריוואטע בעכער פונעם קעניג, און ענק אלע וואס עטס זענט מיטגעווען מיט אים זענט יעצט מחויב צו ווערן קנעכט פאר'ן קעניג, אבער. איך וועל מיך אומגיין מיט ענק לפנים משורת הדין, אשר ימצא אתו, נאר דער וואס וועט געפונען ווערן מיט אים יהיה לי עבד וועט זיין צו מיר פאר א קנעכט, ואתם תהיו נקיים, עטס וועטס אבער אלע זיין אינגאנצן ריין, מען וועט ענק גארנישט באשטראפן. זאגט רש"י, גם עתה כדבריכם, אף זו מן הדין אמת כדבריכם כן הוא שכולכם חייבים בדבר. עטס זענטס טאקע גערעכט על פי דין אז עטס זענטס אלע מחויב דא אין די זאך, ווייל עשרה שנמצאת גניבה ביד אחד מהם כולם נתפסים, אויב ס'דרייען זיך צען מענטשן וואס ביי איינער פון זיי האט מען געטראפן די גניבה ווערן אלע פארכאפט ווייל זיי זענען געווען אזוי ווי שותפים אין די דבר עבירה, אבל אני אעשה לכם לפנים משורת הדין, איך וועל מיך אבער פירן מיט ענק לפנים משורת הדין, אשר ימצא אתו בלבד יהיה לי עבד, נאר דער ביי וועם מ'וועט געפינען די בעכער וועט זיין פאר מיר א קנעכט. איז דער אור החיים הקדוש איז מסביר אז דאס וואס זיי האבן געזאגט אז ס'קומט זיך א חיוב מיתה אויפן גנב ווייל ביי בן נח טוט מען הרג'נען אויף גניבה איז נישט ממש אזוי ווייל דאס איז נאר ווען ס'איז דא עדים אויף די גניבה ס'איז דא א קלארע באווייז אז ער האט עס געגנב'עט אבער דא איז דאך עס נאר א אומדנא וואס מ'שאצט אפ אז ער האט עס גענומען ווייל מ'האט עס געטראפן אין זיין זעקל ס'איז נישט דא קיין שום קלארע באווייז דערויף. ממילא קומט זיך אים נישט קיין חיוב מיתה, א קנעכט וועט ער זיין, און עטס אלע קענטס זיין אויף די פריי. פסוק י"א, וימהרו זיי האבן זיך צוגעאיילט ויורידו זיי האבן אראפגענידערט איש יעדער מענטש את אמתחתו זיין זאק ארצה אויף דער ערד, ויפתחו איש אמתחתו זיי האבן געעפנט יעדער איינער זיין זעקל. פּסוק י ב, ויחפש, דער מנשה האָט אַדורכגעזוכט, בגדול החל האָט אָנגעהויבן ביים עלטסטן ובקטן כּלה און געענדיקט ביים קליינעם, וימצא הגביע באמתחת בנימין, ס'איז טאַקע געפונען געוואָרן דער בעכער אין דער זאַק פון בנימין. זאָגט רש י בגדול החל, פאַרוואָס האָט ער אָנגעהויבן אַזוי ביי ראובנען, שלא ירגישו שהיה יודע היכן הוא, מ'זאָל נישט שפּירן, אַז ער ווייסט וואו דאָס איז, און ער הייבט גלייך אָן צו זוכן ביי בנימין. פסוק י ג, ויקרעו שמלותם זיי האבן זיך צעריסן זייערע קליידער ויעמוס איש על חמורו, יעדער האט צוריק ארויפגעלאדן זיין זאק אויף זיין אייזל וישובו העירה און זיי האבן זיך צוריקגעקערט אין שטאט אריין. זאגט רש י ויעמוס איש על חמורו, בעלי זרוע היו, זענען געווען זייער שטארקע מענטשן ולא הוצרכו לסייע זה את זה לטעון, זיי האבן נישט געדארפט צוהעלפן איינער דעם אנדערן אויפצולאדענען כאטשיג די פעקלעך זענען געווען אנגעפילט ממש ביז ארויף, כאשר יוכלון שאת, האט יעדער איינער געקענט אליינס אויפלאדענען זיין פעקל, דאס ווייזט ווי שטארק זיי זענען געווען, און וישובו העירה, מטרפולין היתה, ס'איז געווען א ריזיגע הויפט שטאט, והוא אומר העירה, העיר כל שהוא, עפעס א קליין שטעטעלע דאס, אלא נאר שלא היתה חשובה בעיניהם אלא כעיר בינונית של עשרה בני אדם לענין המלחמה, זענען געווען אזוי קאמפסגרייט און אזוי שטארק, אז ביי זיי איז די גאנצע גרויסע שטאט, די הויפט שטאט פון מצרים, געווען נישט מער ווי א מיטלמעסיגע שטאט וואו ס'וואוינען דארטן קוים צען מענטשן. וואס מען דארף האבן קוים צען מענטשן זיי צו באזיגן. פסוק י ד, ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף, יהודה מיט די ברידער זענען אריינגעקומען צו יוסף אין שטוב, והוא עודנו שם, געווענליך פלעגט ער שוין ארויסגיין צו די פלאץ ווי ער פלעגט זיצן און מאכן משפטים, אבער דא איז ער ספעציעל געבליבן דארט, ער האט נישט געוואלט זיי זאלן פארשעמט ווערן פאר אנדערע מענטשן, איז ער געבליבן זיי אויסווארטן ביי זיך אין שטוב. ויפלו לפניו ארצה זענען געפאלן פאר אים אויף דער ערד, זאגט רש י עודנו שם שהיה ממתין להם ער האט זיי אויסגעווארט דארט ספעציעל. פסוק ט ו ויאמר להם יוסף, האט יוסף זיי געזאגט מה המעשה הזה אשר עשיתם, וואס איז די זאך וואס איר האט געטון, עטס האטס ענק באנארישט, זאגט די ספורנו, אויסער דעם וואס עטס האטס געטון א שלעכטע זאך צו רויבן, האט עטס אויך געטון א נארישקייט, עטס האטס געמיינט מען גייט ענק נישט כאפן, הלא ידעתם עטס האטס דאך געוואוסט, כי נחש ינחש איש אשר כמוני. ער האט נישט געוואלט זאגן אויף זיך אז ער איז מנחש כי לא נחש ביעקב, אבער א מענטש וואס ער איז אזוי ווי מיר, קען דאך מנחש זיין, ער טוט מנחש זיין, ממילא האב איך דאך געטוהן זיכער די אלע מיטלען געוואר צו ווערן ווער ס'האט גע'גנב'עט פון מיר דעם בעכער. רש י זאגט הלא ידעתם כי נחש ינחש וגומר, נישט אז ער האט געמאכט ניחוש, ווייל זיי האבן דאך אוועקגענומען זיין כלי ניחוש, זיי האבן דאך אוועקגענומען דעם בעכער מיט וואס ער פלעגט מאכן זיינע ניחושים. נאר וואס דען הלא ידעתם עטס ווייסט דאך כי איש חשוב כמוני יודע לנחש ולדעת מדעת ומסברא ובינה כי אתם גנבתם הגביע, מיט מיין אייגענע פארשטאנד קען איך צאמשטעלן ווער ס'קען האבן גערויבט פון מיר דער בעכער, אין הכי נמי עטס האטס אוועקגענומען פון מיר דעם כלי ניחוש, אבער איך בין אזוי ערפארן אזוי קלוג אז איך קען מיר מאכן ניחושים מיט פארשידענע אנדערע אופנים, און דורך דעם בין איך מיט מיין אייגענע שכל געוואר געווארן אז עטס זענטס די וואס האבן מיר אוועקגעכאפט דעם בעכער. פסוק ט"ז, ויאמר יהודה האט יהודה געזאגט מה נאמר לאדוני, וואס זאלן מיר זאגן צו מיין האר, מה נדבר, וואס זאלן מיר רעדן און מה נצטדק, וויאזוי זאל מען זיך קענען גערעכט מאכן. די דרייפאכיגע לשון, זאגט דער תרגום יונתן, האבן זיי געמיינט צו זאגן מה נאמר לאדוני, זיך ריינצואוואשן פון די ערשטע געלט וואס אונז האבן מיר געטראפן ביי אונזערע פעקלעך, מה נדבר, וואס קענען מיר זאגן זיך ריינצואוואשן פון די צווייטע מאל וואס מ'האט אריינגעלייגט ביי אונז געלט אונז האמיר עס געטראפן, און מה נצטדק דא מיט דעם וואס מ'האט געטראפן דעם בעכער. דער אור החיים הקדוש זאגט, מה נאמר לאדוני, איז אמירה רכה, וואסערע ווייעכע ווערטער קענען מיר נוצן דיך איבערצובעטן, מה נדבר, וועלכע ווערטער קענען מיר נוצן צו רעדן אביסל שטרענג, און מיינע צטדק, וויאזוי קענען מיר זיך ריינוואשן ביי א דין, ווען מ'זאל זיך שטעלן צו א משפט, וויאזוי קענען מיר אויפווייזן אז מיר זענען טאקע אומשולדיג דא. דער אור החיים הקדוש זאגט אויכעט אז די קל וחומר וואס זיי האבן געהאט געזאגט פארדעם האבן זיי נישט געקענט יעצט נוצן ווייל מען האט דאך געטראפן דעם בעכער ביי בנימין וואס ער איז נישט געווען צווישן די וואס האבן צוריק געברענגט די געטראפענע געלט קענען זיי נישט זאגן הן כסף מה דאך די געלט האבן מיר אונז צוריק געברענגט כל שכן אז אונז גנב'ן מיר נישט ווייל בנימין איז דאך נישט געווען דער וואס האט עס צוריק געברענגט אויב אזוי מה נצטדק ווי אזוי קען מען זיך דא ריין וואשן האלקים מצא את עוון עבדיך, עס מוז זיין אז דער אייבערשטער האט דא געטראפן א פלאץ וואו ער קען אונז באשטראפן אויף די זינד פון דיינע קנעכט וואס אונז האבן פארקויפט אונזער ברודער, וואס אויף דעם ארויף קומט זיך אונז טאקע אלע א שטראף אונז זעמיר אלע שולדיג אין דעם, און דערפאר הנני עבדים לאדוני, אונז זעמיר גרייט צו זיין קנעכט פאר מיין האר. גם אנחנו אויך אונז וואס אונז זעמער שולדיג אין מכירת יוסף, און גם אשר נמצא הגביע בידו, אויך דער וואס איז געפונען געווארן דער בעכער אין זיינע הענט, וואס ער איז אומשולדיג פון די מכירה פון יוסף וואס ער איז נישט דארטן געווען, אבער ער איז דאך געווען יעצט מיט אונז אין אונזער גרופע, וועט ער אויך ליידן צוליב אונזערע זינד. זאגט רש"י האלקים מצא, יודעים אנו שלא סרחנו, אונז ווייסט מען אונז האמיר גארנישט געזינדיגט דא, אונז האמיר נישט גע'גנב'עט דא, אבל מאת המקום נהיתה להביא לנו זאת, ס'איז פונעם אייבערשטן געקומען דאס צו ברענגען אויף אונז אזא מין שטראף, מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובו, דער אייבערשטער האט יעצט געטראפן א געלעגנהייט ווי ער קען אפמאנען פון אונז דעם חוב אויף דעם וואס אונז האמיר פארקויפט אונזער ברודער, יעצט זעמיר אונז דא אלע צוזאמען און ער גייט אונז דא באשטראפן, ומה נצטדק, לשון צדק. שמועסט רש"י אויס דעם כלל, וכן כל תיבה שתחילת יסודה צדי, יעדע ווארט וואס די שורש הייבט זיך אן מיט א צדיק, אזוי ווי די ווארט צדק, והיא באה לדבר בלשון מתפעל, און ער וויל דא רעדן מיט א לשון מתפעל וואס דאס איז א לשון הווה ס'ווערט געטון, או נתפעל, א לשון עבר ס'איז געטון געווארן, איז געווענליך ביי אנדערע מיני ווערטער לייגט מען א ת' פאר די דריי אותיות פונעם שורש, און אזוי זאגט מען עס, אבער ביי א צדיק איז זייער שווער צו זאגן א צדיק נאך א סוף, טוישט מען ארום און מען מאכט צוויי ענדערונגען, איינס נותן ט' במקום ת', מען טוישט ארום אנשטאטס א ת' לייגט מען א ט', און אויכעט ואינו נותנה לפני אות ראשונה של יסוד התיבה, ער לייגט עס נישט פאר די ערשטע אות פון די ווארט אלא באמצע אותיות העיקר, נאכן צדיק שטעלט מען אריין דעם ט', כגון, נצטדק וואס דאס איז מגזרת צדק.

איז דארטן דארף מען שוין נישט טוישן פונעם סוף צו א ט', ווייל ס'זאגט זיך גוט ארויס מיט א סוף אויכעט, אבער איין זאך דארף מען דארטן טוישן, אז מען שטעלט נישט דעם סוף פארן סמך אדער שין, ווייל ס'זאגט זיך נאכאלץ נישט אזוי גוט ארויס, נאר מען טוישט עס און מען שטעלט עס אריין נאך דעם ערשטן אות, און אזוי טוישט זיך פון די סוף צו א ת', און ס'זאגט זיך זייער גרינג ארויס. הת' מפרדת את אותיות העיקר די ת' טיילט איבער צווישן די אותיות פונעם שורש, כגון ויסתבל החגב איז מגזרת סבל,

כאטשיג אונז האבן פריער געלערנט אז על פי שורת הדין וואלט מען זיי יא אלע געדארפט נעמען, לויט ווי רש"י האט אויסגעשמועסט אויבן ווען ער האט געזאגט גם עתה כדבריכם כן הוא, אז מנשה האט זיי געזאגט אז ער גייט טון מיט זיי לפנים משורת הדין, שטעלט זיך די רמב"ן לויט רש"י, פארוואס האט יוסף געזאגט חלילה לי מעשות זאת, די שורת הדין זאגט דאך אז מען דארף אזוי טון, פארוואס מאכט ער עס פאר אזא פראסטע זאך צו טון אזוי? איז ער גייט טאקע מיט א אייגענע מהלך וועגן דעם, אבער ער פירט אויס אז מען קען רש"י'ן אויך פארענטפערן אז חלילה לי האט יוסף געמיינט צו זאגן ס'איז א גנאי פאר מיר צו טוישן דאס וואס מיין געטרייער שליח האט געזאגט, אויב ער האט ענק שוין געזאגט אז עטס וועטס אלע זיין ריין, קען איך נישט יעצט טוישן און ענק נעמען פאר עבדים. האיש דער מענטש אשר נמצא הגביע בידו, וואס ס'איז געפונען געווארן דער בעכער אין זיינע הענט, אין זיין רשות, הוא יהיה לי עבד, ער אליין וועט זיין פאר מיר פאר א קנעכט, ואתם און עטס, עלו לשלום אל אביכם, גייטס ארויף צופרידן צו ענקער טאטן. זאגט דער אור החיים הקדוש, זיי האבן געהאלטן אז ס'קומט זיך זיי א שטראף, וויבאלד זיי האבן פארקויפט יוסף'ן, און בנימין איז נאר א טפל צו זיי, ממילא גם אשר נמצא הגביע בידו וועט ער אויכעט ליידן. אבער ווען זיי האבן געזען אז יוסף וויל נעמען נאר בנימין, האבן זיי פון דעם פארשטאנען אז ס'האט נישט צו טון מיט די חטא מכירת יוסף, ס'איז פשוט א בעל בחירה וואס ער וויל זיך דא טשעפענען מיט זיי, אויף דעם האבן זיי געטוישט די גאנצע מהלך, ביז יעצט האבן זיי גערעדט מה נדבר און מה נצטדק. אונז זעמיר אינגאנצן נכנע פאר דיר, און פון דא און ווייטער ויגש אליו יהודה איז געגאנגען רעדן שטרענג, ווייל ער האט געזען אז ס'האט גארנישט צוטון מיט זייערע עבירות.